א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח, כ'האב שוין געמאכט א שיעור און צוויי עמורדזשענסיס, יעצט מוז איך צולייגן נאך איין זייער א וויכטיגן עמורדזשענסי מיט עטליכע וויכטיגע זאכן, די ערשטע איז כ'האב ענק שוין געזאגט אז דעם זונטאג אם ירצה השם פון צוועלעווע ביז זעקסע גייט זיין א גרויסע געדערינג מען רעכנט זיך אויף צען טויזענט קינדער און מען גייט דארטן דעם מגינו מאכט עס און מען גייט דארטן עדיוקעיטן אידישע יונגלעך און אידישע מיידלעך וועגן סעקשועל אביוז וועגן זייערע פרייוועט פארטס אוו די באדי און וועגן אלע אנדערע זאכן וואס מען דארף רעדן ס'גייט זיין אין פלויד בענעט פיעלד כ'וועל ענק זאגן קודם וויאזוי מען ספעלט עס עטס קענטס ארויפגיין אויף די טמא'נע כלי נאכקוקן ס'איז FLOYD BENNETT, Field איז F-I-E-L-D, פלויד בענעט, עס איז געווען א גוי וואס האט געהייסן פלויד בענעט נאך אים האט מען געגעבן א נאמען דעם פארק, ווער ס'געדענקט ווען מען פלעגט פארן צום רעבין פלעגט מען פארן נאסטרענד עוועניו ביז פלעטבוש עוועניו, אין פלעטבוש עוועניו האט מען זיך געדרייט רעכטס און מ'איז געפארן און געפארן און געפארן. אפשר דריי פיר מייל, מען איז אנגעקומען אויף איין זייט איז געווען מארין פארקוועי, אויף די אנדערע זייט איז געווען פלויד בענעט פיעלד, ס'א ריזיגע פארק, נאכדעם איז מען ארויף געפארן אויף א ברידזש, וואס די ברידזש האט דיך אריין געטראגן אויף בעל הארבער, אויף דזשעיקאב ריס פארק, דארט איז די אריינגאנג צו בעל הארבער. יעצט אין אונזער צייט האט עס געהייסן מארין פארקוועי מעמאריעל ברידזש, היינט הייסט עס מארין פארקוועי דזשיל האדזשעס מעמאריעל ברידזש, ווען עטץ שוין פארן אויף די ברידזש דארט קאסט געלט זאלט עטץ וויסן זענט עטץ שוין פארפארן ווייל פלויד בענעט פארק לאזט זיך אויס ביים וואסער און דארטן פארט מען אריבער די ברידזש בעט יעדן טאטן יעדע מאמען זאלסט וויסן ס'איז א געוואלטיגער חוב און אן אחריות אז דו זאלסט אליין לערנען מיט די קינדער די אלע זאכן, און אויב דו שעמסט דיך צו דו האסט נישט די שפראך, צו יו אר אפרעיד יו'ל אווער דו איט, אזוי ווי דאס ס'איז דא אסאך פרויען וואס רעדן צו שטרענג און צו שארף ווייל דעי אווער דו איט, זאלסטו וויסן, טעיק איט פראם די פראפעשענעלס, גיי דארט אהין, דארט וועט מען זיי מאכן שיינע פלעיס מיט אלעם. און זיי וועלן זיך קענען אינדזשויען אויכעט, און מ'וועט רעדן תכלית, דער'ס נאטינג ראנג, רבותי, פון נישט רעדן איז נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, פון רעדן איז כאטש ארויסגעקומען גוטס, און יעדער זאל קומען, מ'וועט געבן דארטן פרייזעס, ס'וועט זיין א דעי אוו רעקריעישאן, טראסט מי, און ס'איז זייער וויכטיג, איך מוז צולייגן אן עמורדזשענסי, איך לאדן יעדן איינעם איין. איך וויל אויך זאגן אז. כ'האב נאך אפאר וויכטיגע הערות, אזוי ווי ס'הייבט זיך דאך שוין אן אז די מיידלעך גייען גרעדזשועטן, נעקסטע וואך וויל איך רעדן א גאנצן שיעור וועגן דעם, מ'דארף זייער וואטשן ווי די קינדער גייען ארבעטן, און מ'דארף זייער שטארק אבאכט געבן וועגן אפיסעס, און דער אמת איז קאשויער רב האט געהאלטן אז אפיסעס טאר מען נישט גיין, דער אמת איז ובמחילת כבוד תורתו איך גיי מיך נישט קריגן מיט אים נאר די סקולס זענען נישט בעסער, ס'האמיר געהאט אין די סקולס גענוג. פראבלעמס האבן מיר געהאט מיט באס דרייווערס וואס זיי האבן זיך פארליבט מיט אשת איש'ן זיי האבן איבערגעלאזט זייערע ווייבער און האבן זיך חתונה געהאט מיט יענע זיי האבן שוין נישט געטארט חתונה האבן ווייל זיי זענען שוין געווען באיסור האבן זיי שוין געוואוינט ס'אלץ הלכות וואס מען דארף לערנען רבותי מען מוז דאס לערנען ביי אונז לערנט מען אויס פארוואס טאר מען נישט אנצינדן א לייט אום שבת ווייל ס'איז מוקצה ס'איז נישט אמת ס'איז א איסור דאורייתא. ביי אונז לערנט מען אויס פארוואס מען טאר נישט טשיטן אויפן מאן ווייל ס'איז נישט עטיקל, מען זאגט נישט ס'איז א איסור כרת. קומט יעצט סוף זמן, מיידלעך גייען שוין זוכן דזשאבס, אזוי ווי יעדעס יאר די גרעדזשועדינג קלעסעס געב איך א שיעור און איך זאג זיי אז זאלן וויסן אז יעדעס מיידל איז א סעקס פיטשער, מיט אנדערע ווערטער דער א מאנספארשוין לויפט נאך דיר נאך, ער איז משוגע פאר דיר, די גמרא זאגט דער אייבערשטער האט געמאכט גזירת מלך אז יעדער זאל נאכלויפן נאך א פרוי, אוודאי נישט נאר אויף א פרוי וואס איז דיין ווייב, אדער אז דו ווילסט חתונה האבן מיט א מיידל איז דארף מען קוקן אויפן מיידל מען זאל זען צו זי געפעלט, טאמער נישט איז דא א לאו אין די תורה לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מען טאר נישט קוקן ווי מען טאר נישט און אזוי ווייטער, אבער על כל פנים ס'איז א נאטירליכע זאך אז א מאן לויפט נאך נאך א פרוי און דאס דארף מען אויסלערנען יעדעס מיידל, דו האסט נאכנישט קיין קינדער, און דו ביסט שיין, קומסט ארויס יעצט ווי מען זאגט פון די סקול, ביסט אַכצן, די שענסטע יארן וואס א מענטש איז, איז אין די יארן. שטייט ביי שרה'ן זי איז געווען בת ז' ליופי, איז שטעלן זיך גראד אלע מפרשים וואס הייסט ליופי, א מיידל איז שענער ביי די זיבן ווי זי איז ביי די אַכצן, די שענסטע יארן וואס זי זעהט אויס פרעזענטעבל איז ביי די אַכצן, עניוועי, ס'דא דארטן אויפן פלאץ דער רבינו אליהו מזרחי זאגט מען מיינט אין שיינקייט אין צדקות, מען מיינט נישט די פיזיקעל אדער די נעטשערעל ביוטי, באט עניוועי, למעשה מען מוז דאס אויסלערנען פאר די מיידלעך וואס זיי גייען ארויס אין די גרעדזשועטינג קלעס, און נעקסטע וואך האב איך אנגעגרייט צו רעדן פון דעם, אזוי ווי יעדעס יאר ביפאר די גרעדזשועטינג סיזען, אזוי ווי דיין טאכטער גייט ארויס אין די מארקעט, אין די דזשאב מארקעט, שי העז טו בי עוועיר, סיקסטי אר סעווענטי פערסענט הייער יו פאר סעקס. עניוועי. קומט יעצט א טעלעפאן קאל פון א מיידל וואס זי שאקלט און זי שיווערט ותתחלחל המלכה מאוד מלמד שפירסה נדה זי איז קראנק געווארן. זי איז געגאנגען אין איינע פון די חשובסטע סקולס אין מאנסי, איך וויל נאכנישט זאגן דעם נאמען, ווייל קודם כל זי האט נאך מורא ווייל זי ווייסט אז יענער אינגערמאן ווייסט ווער זי איז האט זי מורא פשוט פאר איר לעבן, יעצט איך וויל עס איבער געבן פאר דעם דר'ערד ליגער א פלאר, דאך א פלאר ליגער, מ'זעהן וואס ער'ט קענען אויפטון האט א בעז מען קומט זיך צאם אונז און מען טוט פאר אידישקייט שעים אן יו פלאר דו לאו לייף, איך האב שוין געשיקט א מעסעדזש פאר אים ווער דאס איז, ער איז אן אדמיניסטרעיטער פון א מיידלס, בקיצור ער האט אנגעקוקט דאס מיידל זי איז א רעבישע אייניקעל, און זי גייט אנגעטון שיין צניעות'דיג, זי איז א בית רחל מיידל פון מאנסי, און געווענטליך מיט די מיידלעך טשעפעט מען ווייל זיי כאפן נישט וואס מען טוט מיט זיי, און גראדע האט זי מיר געזאגט, די משפחה האט מיר געזאגט, איך מוז אייך געבן אסאך קרעדיט, וואס איז? די לעצטע צוויי יאר אין מאנסי, די גרעדזשועיטינג קלעס, אפילו אין סאטמאר רעדט מען. אפן אז אזוי ווי דיין האטליין פונקטליך די זעלבע מען האט שוין נישט קיין מורא היינט אלץ קומט זיך אייך דעם קרעדיט למעשה רעדט מען מיט זיי עניוועי בקיצור זי האט געגעבן אן אפליקעישן מען רופט זי אראפ צוויי טאג שפעטער זי איז נאך אין סקול מען געט זי אן אפליקעישן מען רופט זי אראפ צוויי טאג שפעטער און ער געט א גיי צו צו די טיר פון אפיס און שפארט עס צו און די אמאלעדיגע. אלטע פאנאטישע טשולענט מיידלעך ווי מען פלעגט צו רופן די סאטמארע מיידלעך זענען שוין נישט פאנאטיש נישט קיין טשולענדיש ווייל מען לערנט זיי שוין היינט געט זי יענעם א זאג אנטשולדיגט די טיר מוז זיין אויפגעשפארט ווייל טאמער שפארסט עס צו וויל איך שוין ארויס גיין ווען נישט קאל איך די מעדזשיק נאמבער ניין וואן וואן נו יענער האט געהערט עפעס ווערטער פון א טשולענט מיידל ס'פאסט אפילו נישט אזא מנוול'טע צו זיין עניוועי זאגט ער איר דו מוזט פארשטיין דער אפיס וועט אייביג זיין צוגעמאכט דא דא זייער סענסעטיוו אינפארמעישן דא דא פיילס פון קינדער פון אלעם עס גייט אייביג זיין צוגעשפארט דו מוזט דיך רעכענען אז דו'סט דא ארבעטן עס וועט זיין צייטן וואס עס וועט זיין נאך מיידלעך אין אפיס און עס וועט זיין צייטן וואס אונז וועמיר זיין אליין. ער האט נאך פארגעסן צו זאגן און דעמאלטס וועמיר טרייען צו שפילן ליבע מיט דיר האט זי געזאגט איי איך בין ארויס פון דא און זי האט געעפנט דעם שלאס ענד שי וואקד. אוט. העדס אפ פאר יו, העדס אפ פאר די מיידל, העדס אפ פאר די אידישע טעכטער, און העדס אפ פאר סאטמארע סקול, כאטשיג דארטן דער פירער איז דער חיים שיע, דער וואס האט געקויפט זאמען פון עפעס א פארטעריקע ערגעץ אין א באל פארק, כ'ווייס צו ס'איז ביי די יענקיס צו ביי די מעטס, איך קען מיך נישט אויס, באט איי גיוו יו העדס אפ אז מ'לערנט שוין היינט מיט די מיידלעך דאס, דעמאלטס איז עס א מורא'דיגע אקאמפלישמענט. זאגט איינער פאר מיינס א קאזין דו ווייסט נישט נחום גייט זיך נעמען דאס לעבן חלילה פרעגט ער פארוואס זאגט ער האט א דורכפאל דער וואקט יענער וואקט זאגט מיין קאזין ניין ניין ניין ניין דער וואקט נאך א קעיס נאך א קעיס דאס אלץ היינס קעיסעס וואס טאמפסאן האט נאכנישט אויפגעפיקט אבער זארג דיך נישט מען וועט נישט אזוי וואקן. און אויסער דעם אונז האלט מען ביים אראפברענגען דעם וואלף הערש סאנדערס און אונז האלט מען ביים אראפברענגען דוב הייקינד ער האט פראבלעמס מיט די וואוטס אונז שטעלן מיר אים אונטער איבעראל פיסלעך ס'איז גוט ס'פארט גוט און נאך א זאך עטס געדענקטס פֿיר יאר צוריק בין איך געגאנגען מיט א צוויי דאלערדיגן סיין איך האב געזאגט מיסטער טשארלס היינס וויי אר אל די דזשואיש פעדאפיילס רעבייס וואקינג איז איט ביקאוז אוו מאני און דאס האט אים אנגעהויבן אראפצוברענגען איך בין געגאנגען צו די צייטונגען און ס'האט אים אראפגעברענגט איך גיי אייך זאגן נאך א זאך. אונז גיימער אראפ ברענגען מיסטער טאמפסאן אויך. וואטש ענד סי. ס'איז געווען יעצט די הויפט פון די פאליס האט יעצט געגעבן די ברעדלי האט געגעבן א ריפארט האט ער געזאגט די לעצטע חודש איז געווען וואן הונדרעט ענד פארטי פייוו געשאסענע דאס איז אין די גאנצע פייוו באראס איר הערט און און א גרויסע טייל פון די איז געווען אין ברוקלין. פרעגט מען און וואסערע מין פאליס זענט עטס? או האו דאס איט ווארק? האט ער געענפערט, ס'איז אבער געווען ווייניגער פעטאליטיס ווי אמאל, אמאל ווען מ'האט געשאסן הונדערט פֿערציק מענטשן זענען הונדערט פֿערציק געשטארבן, היינט זענען נאר געשטארבן זיבעציק צו אכציק, איך דענק נישט וויפיל ער האט געזאגט. סא דאס איז די וועג וויאזוי טאמפסאן גייט, אזוי ווי שניצלער, ער האט דאך נישט יענעם געמאכט א פערמענענט דעמעדזש, מעג מען גיסן יענעם בליטש? ניין ניין ניין, איך זאג ענק נאכאמאל, מארק מיי ווארד. טאמפסאן וועט אראפגיין און ער גייט מיטשלעפן מיט זיך וואלף הערש סאנדער און ער גייט מיטשלעפן דוב הייקינד אונז האמער א מהלך און אונז פאר מיר אויף דעם מהלך אונז האמער זיך נישט דערשראקן ווען טשארלס היינס איז געווען קאראפטעד און אונז האמער יעצט אויך א מהלך מיטן אייבערשטנס הילף יעצט מען האט געטראפן יעצט היינט איז געווען ברעיקינג ניוז פֿירע נאכמיטאג אז טשארלס היינס האט געשרעדעט צוועלף גרויסע גארבידזש בעגס מיט וויכטיגע אינפארמעישאן פון פיילס, ער האט נישט געוואלט מען זאל אים כאפן, ער האט דאך געוואוסט ער האט אפגעטון כל דבר אסור, האט ער אלעס געשרעדעט, עטס זעטס וואסערע לאו סיסטעם אונז האמיר געהאט, און שטעל דיר פאר מיט דעם האמיר זיך אונז געדארפט שלאגן, און מיר זעמיר אנגעקומען ווי מיר זעמיר אנגעקומען, מיר זעמיר אנגעקומען אז ס'איז דא א נאלידזש, יעדער ווייסט, א מיידל איז געגאנגען זוכן א דזשאב האט זי יענעם געזאגט אויב די טיר איז צוגעשפארט קען איך דא נישט ארבעטן. האט ער איר מסביר געוען דא איז דא סענסעטיוו אינפארמעישן האט זי געזאגט דעמאלטס בין איך נישט דא ווי האט יענער געזאגט אמאל האט איינער געטוהן זייער א רייכן שידוך און זי האט אים משוגע געמאכט יו נאו איף נאט מיי פאדערס וועלט דיס ערקאנדישענער וואודנט בי העיר איף נאט מיי פאדערס וועלט דיס בוק קעיס וואודנט בי העיר איף נאט מיי פאדערס וועלט די פיאנא וואודנט בי העיר איינמאל האט ער געפילט ער ווערט שוין משוגע פון איר זאגט ער יו וואנט טו נאו סאמטינג איף נאט יור פאדערס וועלט איי וואודנט בי העיר אידער, איך וואלט חתונה געהאט מיט אזא משוגענע און זיך געהאלטן מיט זי? מען האט אויסגעלערנט די בית רחל מיידל, שי לוקס ווערי טימיד, זעהט אויס צו זיין זייער נאאיוו און סטופיד, אבער ניין ניין מען האט זי שוין היינט אויסגעלערנט, זי איז שוין נישט די זעלבע מיידל, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ס'איז שוין נישט די טימיד מיידל וואס זי לאזט מען זאל זי טאטשן און פאנדלען, זי לאזט אפילו נישט מען זאל צושפארן די טיר, איף דיס דאר איז לאקד. בין איך אינדרויסן, און נאכדעם האב איך געזאגט פאר דעם מיידל, ביסט אויף משוגע, דו האסט געדארפט אים פרעגן וואו איז דיין טעלעוויזשן, איך גיי צושפארן די סקול בלענעדער, אויב ס'איז נישט דא אין דעם אפיס א טעלעוויזשן וואטש וואס איך'ל טון, הע, די, די סקול האט נאר אנגעהויבן מיט מיר, וואטש ווען איך'ל ענדיגן מיט זיי. ס'וועט אויך זיין א באמפי ראוד, פאר שור, ווייל דארט איז דא דארטן זאגארבי מיט די אלע, מיט חיים פלארד דעם משוגענעם ישראל האגער המצרי דארט דא, בלאז אפ! אונז פארן מיר, מיר פארן און מ'עט זיך שלאגן. אבער דאס איז אזא געווינס אז א סאטמאר זאל שוין אויכעט אויסלערנען די מיידלעך, העדס אפ טו יו! איך קען ענק נישט גענוג באדאנקען. ווען עטס וואלט'ס ווען אויסגעלערנט די מיידלעך פאר נחמיה וועבערמאן'ס קעיס, וואלט נחמיה אויך נישט געקענט אנטאטשן א מיידל און שלמה הערצאג אויך נישט. און איך האב באקומען א נאמען ליכטענשטיין איינער איך ווייס נישט ווער דאס איז, איך ווייס נישט צו דאס איז דער קראסנער ליכטענשטיין, צו דאס איז אנדערע ליכטענשטיינס, ס'האט מיר געזאגט א פרוי, מיך האט אנגערירט איינער, ליכטענשטיין, איך ווייס נישט ווער דאס איז, ער האט געהאט לאנגע אראפגעלאזטע פאות ווייסע מיט א בארד, ס'קומט דאך יעצט ארויס אלעס, יעדער רעדט, כ'האב געהאט א מיטינג די וואך מיט איינעם א ביזנעס דיעל, זאגט ער פאר מיר הייבן אן וויל איך דיר זאגן, איך בין געטאטשט פון א מלמד אין דעם און דעם חדר, און ער האט מיר דערציילט אז אין קראסנע חדר אין בארא פארק איז דא א מלמד וואס ער טאטשט נאך היינט. עניוועי, די צווייטע זאך, אן אנדער מיידל האט מיך אפגעקאלט, זי איז געגאנגען זוכן, זי איז פארהייראט, זי האט שוין א בעיבי, זי זוכט שוין נישט קיין סעקס אוטסייד, זי האט מיך אפגעקאלט, זי איז געגאנגען אין אן אפיס אין מאנסי, געווען די זעלבע זאך, זי איז אריינגעקומען אין די טיר, זי האט זיך אומגעקוקט אין אפיס, עניוועי, איר טאטע איז מיט איר מיטגעגאנגען און געוואלט זען פונקטליך וואס דארטן טוט זיך, און ער האט אלעס אויסגעטשעקט און געזאגט קענסט דא ארבעטן, וועגן צוויי טעמים, קודם די טיר איז אפן, און צווייטנס ווייל זיין ווייב ארבעט אויכעט מיט אין דעם אפיס. ויהי היום ס'איז דורך געגאנגען א טאג צוויי און דריי, א פרוי איז דאך א זאך וואס האט א וועסט מיט א מעשה און דא דארף זי גיין צו א דאקטער און דא איז זי פרעגנענט און דא געט זי בירט דא האט זי א מיסקערידזש און א פרוי איז דאך א פרוי. עניוועי ויהי היום האט ער געגעבן פאר דעם מיידל דעם אפיס אינעווענדיג ערגעץ, און די פרוי איז געזעסן אינדרויסן, און ער איז אריינגעקומען אינעם אפיס און האט איר אנגעהויבן צו טאטשן ביהיינד די אפיס ס'איז דאך מאנסי, ישראל האגער איז דאך דאס מתיר, ישראל האגער המצרי. עניוועי, זי האט זיך גענומען שרייען אינעם אפיס, נעמסטו אראפ די הענט ווען נישט קאל איך ניין וואן וואן! און זיין ווייב האט עס געהערט און זי איז געקומען צו לויפן, וואס איז דא געשען? רבותי, אינעם זעלבן צימער מיט דיין ווייב קענסטו נישט טראסטן היינט א מיידל. די חזירים זענען אזוי משוגע, פארגעסט אז דו ווייסט ווי אונז האמער בקבלה פון דעם קליין, קליין האט געזאגט אזוי, ווען איך פאר אין מאנסי טרעילס און איך טרעף מיין טארגעט איז נישט דא קיין באשעפער חלילה, ער מיינט צו זאגן ער געדענקט נישט אפילו אז ס'איז דא אן ענין פון שכר ועונש, ס'איז נישט דא קיין באס, ס'איז נישט דא קיין מיטפארער, ס'איז דא מיין טארגעט און דארטן לייג איך מיין הענט, דער חזיר איז אזוי משוגע ער קען אין פראנט פון זיין ווייב טאטשן איינעם, און מ'טרייט עס אויס, קודם געט מען א קליינעם טאטש און נאכדעם זעט מען אה. ס'צעלאזט זיך, און נאכדעם זאגט מען די ווייב גיי צום דאקטער מאך עפעס א טעסט, און דעמאלטס הייבט זיך אן די מעשה, דעמאלטס ווערט פרייליך. רבותי די גרעדזשועיטינג קלעס האבן א לאנג וועי טו גאו, איך וויל נאך רעדן אם ירצה השם נעקסטע וואך, דעס איז דעדיקעיטעד נעקסטע וואך, נאר דעס האט אויסגעפלאצט שוין די וואך, זיי האבן נאכנישט גרעדזשועטעט און מען טאטשט זיי שוין, צו מען וויל זיי טאטשן, סאו דעס זאלט איר וויסן, אז יעדע אידישע טאכטער איז א בת מלך, א טאכטער פונעם הייליגן באשעפער, א קעניגס א טאכטער, בת מלך, עניוועי. כ'האב אויך געוואלט זאגן, ס'איז געקומען פון לונדון א ידיעה, איך רעד דערפון אויפן האטליין, אז דער רב וואזנער וואס איז געווארן רב אין לונדון וויל אריינברענגען יעצט, אין לונדון איז די זנות אזוי גרויס, אפילו פרויען גייען ארום זענען מזנה, מ'טרעפט זיי אין אלע בתי זונות, איך האב שוין גערעדט מיט לאנג צוריק, כ'האב אפילו געמאכט א ליסטע, די פאליס האבן מיר געגעבן א ליסטע פון יעדן רעדזשיסטערד געי. בעד. ס'איז דא אזאלכע געי בעדס, מ'גייט אריין, אלעס איז נאקעט, מ'קען טון וואס מ'וויל. דאס וואלט געווען ריזיג פאר ברוך מאטכען, און פאר ארטער סאמעט, און פאר יחיאל בראנער. דארט מעג מען עס ליגעל טון, האט מיר געזאגט איינער וואס האט באקומען הערפיס, כ'האב זיי צוזאמגעשטעלט דעם שלום בית ביז זיי מאכן חתונה די קינדער, ס'איז צו א לאנגע אריכות עס איבערצוגיין, האט ער געזאגט ס'איז דא א פלאץ אין לאנדאן, ס'איז דא אפשר צען פופצן אזאלכע באדס, כ'האב געמאכט א ליסטע און כ'האב געזאגט פאר די רבנים מ'זאל אבאכט געבן אויף די פלעצער. יעצט, ס'איז געווארן א, א ממש א צע צעלאזעניש, כ'האב ענק דערציילט פון דעם אותו ואת בנו, ס'איז געווען דער ווייזער, דער וואס איז דא אין די שומרים איז ער דא, ער איז אונזערע שומרים, דער ברודער איז אויך פון די שומרים, האט אמאל אויפגעפיקט א מיידל, האט זי געהאלטן דריי פיר שעה אין די קאר, און זי איז יעצט אלט ניין און צוואנציג, און זי קען נישט קיין שידוך טון ווייל זי איז פארירט. עניוועי, איז האט ער צוזאמגערופן לאנדן פון פינף דרייסיג ביז פינף און פופציג און ער גייט מאכן א משמרת הצניעות און ער גייט זיי אויסלערנען אנצוטון שייטל זאלן נישט אויסזען ווי אידן מיט נאכלויפן מיט א מעשה א בוידעם. יעצט וויל איך דיר זאגן, איך גיי רעדן דערפון א גאנצע אריכות נעקסטע וואך, די וואך האב איך שוין גענדיגט דעם שיעור, זאלסט חלילה נישט טון אזא משוגענע זאך, ווייל קודם כל זאלסטו וויסן די אלע וואס זענען מיט דראגס, די אלע האבן גאנס מיט זיך, דו ווייסט? דאס האבן דיר קיינמאל נישט געזאגט. און נאכדעם די אלע גייען אויכעט אנגעטון מיט שייטלעך. כמעט קיינעם וועסטו נישט טרעפן א בתי זונות, ער זאל ארויסקומען אזוי ווי ער איז. זיי האבן אלע שייטל. יעצט גראדע האט מען אין וויליאמסבורג געכאפט א אינגערמאן וואס ער איז געגאנגען מיט א שייטל. און יענער האט אים דערקענט מיטן שייטל ווייל די בארד האט ער זיך דאך נישט געקענט אראפנעמען. סאו און נאכדעם דאס גיין שלאגן יענעם, מען קען דיך איינזעצן פאר די אסיפה אליין קענסטו גיין זיצן. דו מיינסט דו ביסט אין איזריעל מיינסטו? דו פערד וואס דו ביסט. און נאכדעם יונגעלייט פון פֿינף און דרײַסיק מעגן שוין ארום גיין וואס זיי האבן שוין נישט קיין יצר הרע, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין שוין אריבער זעכציק ברוך השם, מיין יצר הרע האט זיך אנגעהויבן ביי די זעכציק, ווען דו זאלסט וויסן וואס דער יצר הרע טאנצט און שפרינגט. ווען איך בין געווען צוואנציג און דרייסיג האט ער נישט אזוי געטאנצט, קודם האב איך געהאט פת בסלו א ווייב א יונגע פרוי, און אזוי איז יעדער איינער, ער ווערט שוין עלטער. באט מיחושלעך מ'קען שוין נישט אזוי, ס'איז שוין נישט די זעלבע, אבער דער יצר הרע טאנצט ווי מיסטער טאמסאן אונזער דיסטריקט אטוירני טאנצט נישט אזוי ווי יענער טאנצט, סאו וואס גייסטו נעמען די אינגעלייט וואס האבן שוין נישט פת בסלו און זיי גייען פירן א מערכה? זיי האבן זיך אליין ענדזשויט. און נאכדעם אונז האמיר געהאט אזא משמרת הצניעות און ליידער זענען זיי אלע דורכגעפאלן, מ'האט געהאנדלט דא מיט הונדערטער טויזענטער דאלער, פאר יעדע עבירה, און מענטשן האבן עס געטון, ברוך מרדכי איז געווען א סטעדי קאסטומער, געמוזט אריינשיקן צען צו צוואנציג טויזנט דאלער יעדן חודש, צו ווען מען האט אים געכאפט, און ס'האט גארנישט געהאלפן, די איינציגע זאך וואס וועט העלפן איז אז מ'וועט אנהייבן צו רעדן אפן מיט די אידישע קינדער, און מ'וועט אונז אנהייבן אריינצוברענגען אביסל אהבת התורה, מ'וועט אביסל לערנען פון יראת שמים, און וויסן זאלן. אזוי ווי דער הייליגער אור החיים הקדוש זאגט, זאלן וויסן די זיסקייט די עריבות די מתיקות פון די תורה, און זאלן וויסן דאס מתיקות פון א טוהן א מצוה, און די מתיקות איז אז מען היט זיך אפ פון אן עבירה, און ווען נישט די אלטע אזיאטישע איזרעילישע וועגן, וואטש וואס גייט זיין, אדער וועלן זיי זיך פארקויפן פאר געלט, אדער וועלן די חברה נעמען גאנס און מ'וועט זיך אפשיסן אויף טויט, קיינעם קענסטו היינט נישט מיט כח אפשטעלן פון זנות, איט דאזענט. ווארק. סאו רב וואזנער, אז דו ווילסט וועלן מיר דיר אנזאגן וואס צו טון, ווייל איך האב פאר דיין בהמה'ישן טאטן געזאגט דעמאלטס ווען איך האב געהערט אז אינגעלייט גייען אין די געי בעטס, האב איך בין איך אריין צו אים ס'איז געווען ערב שבת, איך האב אים געזאגט איך מוז מיט אייך רעדן, איך וויל אוועקפארן, איך מוז מיט אייך רעדן. זאגט ער איך בין נישט אינוואלווד אין די זאכן, איך פסק נאר שאלות אויף הלכות נידה. דערפאר האט מען אים צוריק געטראגן אויף ארץ ישראל. האט מען געברענגט א צווייטן בהמה זיין זון אותו ואת בנו, ער גייט אויפשטעלן א משמרת הצניעות מיט טעראר, איטס נעווער גאנא ווארק. און איך וויל דיר זאגן איין זאך, אויב עפעס זאלסטו גיין, דו ביסט דער רב, ס'איז מצוה בגדולים, ס'איז דא א פיקוח נפש און א הצלת נפשות, זאלסטו גיין. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, כ'האב מורא אז בסוף כל סוף וועט מען טרעפן חיים האלפערן, און קען זיין מען וועט דיך אויך טרעפן. קען זיין וועגן דעם שטעלסטו אויף די גאנצע זאך, אונז האבן מיר היינט יעדער רב איז א חפץ חשוד, ער איז מער נחשד ווי א באלעבאס. א באלעבאס האט נישט אן וואו צו דאווענען, ער האט נישט אן וואו צו פארענטפערן, ער האט נישט מיליאנען זיך צו שלאגן, חיים האלפערן האט גענומען דעם גרויסן רייכן פרישוואסער, דער פרישוואסער איז א משפחה מיט דעם שידוך וואס מ'האט אפגעלאזט דא אין בארא פארק, ער איז א משפחה מיטן מיטן מיט די מיידל'ס צד, ס'איז א באנדע גענגסטערס מיט געלט, און אז דו וועסט נישט האבן די געלט וואס וועסטו טוהן? סאו פאר אלל יו נאו איז הייב אן א נארמאלן סדר, הייב נישט אן א משוגענעם סדר וואס וועט דורכפאלן און דער סוף גייט זיין א דיזעסטער, און ס'וועט אויסזעהן אזוי ווי ווילימסבורג, ס'וועט אויסזעהן אזוי ווי ארץ ישראל. זיי האבן נישט אפגע. זיי האבן נישט מונע געווען איינעם פון זינד, זיי האבן געמאכט אים ס'זאל קאסטן אפאר דאלער. און נאך א זאך, היינט וואלט עס שוין נישט געקאסט אפאר דאלער אויך נישט. און נישט דאס וואס אונז נעמען דאס אין די הענט אריין און די גאווערמענט האט אונז צוגעהאלפן אביסל, און זיי גייען נאך צוהעלפן מער אויך, ווייל אונז גיימער פייטן פאר דעם. איז די אלע זאכן זאלט איר וויסן, טאמער קומט עס היינט מיט טעראר, יענער אינגערמאן צו יענער בחור זאגט איך האב דיך אין דר'ערד, איך וויל זינדיגן, איינער וועט מיך אנרירן וועל איך אים שטעכן, איך קען מיטנעמען א מעסער, איך קען מיטנעמען א גאן. היינט גייט נישט די ווערטשאפט, די ברעכן די ביינער וואס איז געגאנגען אמאל, היינט גייט נישט, קוק אן אזא משוגענער שניצלער, א א לא קרא ולא שנה, א פוסטער שטריק א גארנישט, כאפט בליטש און גיסט, דו מיינסט אז יענע חברה קענען נישט טוהן די זעלבע? ס'איז דא היינט קענס מיט עראסאל מיט עסיד, ס'ברענט אויס פון געז רעינדזש די שמוץ, זיי כאפן אן אזא חברה'מאן איינמאל פאר אלעמאל מאכן זיי אים חלילה בלינד און אפילו זיי הארגענען אים. וואזנער. איף דאס איז דיין בעסטע סעלושען, וועל לאמיך דיר עפעס זאגן, פאר צוריק אויף ארץ ישראל, אפשר וועסטו דארטן מצליח זיין, דארט ביסטו אים אויך נישט, אבער פאר דארטן צוריק, לאנדן איז א שטאט, דאס איז א אפענע שטאט, קענסט קיינעם נישט קאנטראלירן, וועסטו נישט וועלן געבן אן עלי' אין סאטמארע בית מדרש, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך רעד דאך מיט די אלע אפגעפארענע, ער זוכט שוין נישט מער סאטמארע בית מדרש, ער זוכט שוין א וועג ארויסצוגיין, חזקאל רוט האט א ברודער, ער האט דא א וועדינג האל, פלעגט מאכן חתונה אין שבת. מען אים געזאגט, האט מען אראפגערופן קהל, איך בין געווען פון די לוחמים קעגן אים, מען האט מיר אראפגערופן, מען האט אים געזאגט אז טאמער וועסט נישט צושפארן שבת, פלעגט מאכן פאר גוים חתונות פאר דינגען, מען זאגט אויב וועסט נישט צושפארן שבת, קענסטו דריי חדשים נישט קומען אין בית מדרש, זאגט ער משוגעים וואס איר זענט, איך וויל דען קומען אין בית מדרש? איך קען דאך נישט זאגן פאר מיין ווייב מיט מיינע קינדער מיט די אייניקלעך אז איך גיי נישט אין א שול. יא דו ווארפסט מיך ארויס וואס ווארפסט מיך ארויס אויף דריי חדשים שרייב דריי יאר די חברה האבן א פראבלעם אז דו ווארפסט ארויס פון א שול איינער זאגט מיר א מוראדיגע גוטע זאך ער זאגט זאלסט וויסן די אלע אפגעפארענע מוזן האבן א תירוץ פארוואס זיי זענען מחלל שבת ממילא זאגן זיי מען האט זיי מאלעסטעט זאג איך אים דו משוגענער דו דו האסט געטראפן אן אפגעפארענעם ניין זיי זיצן אין גאנץ אמעריקע און זיי האלטן נישט שבת זיי האלטן נישט כשרות זיי לאכן נעבעך פון אידישקייט און ער האט א פראבלעם זיך פאר דיר צו פארענטפערן פארוועם דארף ער זיך פארענטפערן פאר וועם? ער דארף זיך נישט פאר דיר פארענטפערן, ער האט מיט דיר גארנישט, ער האט אוועקגעמופט ענד הי איז אוט. ענד דעטס איט. שוין, דאס איז געווען נאר צוגעלייגט דער דריטער עמורדזשענסי שיעור. יעצט לאמיך ענק לאזן במנוחה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח. אזוי ווי כ'האב שוין געמאכט דעם שיעור און אייביג לייג איך צו אן עמורדזשענסי, אמאל קומט צו נאך אן עמורדזשענסי גיי איך יעצט צולייגן נאך אן עמורדזשענסי. קודם האב איך געוואלט דערציילן א שטיקל מעשה. ס'איז געווען א חתונה פון דעם טווערסקי כל מקדש שלישי, דער וואס האט. מכשיל געווען הונדערטער וויזשניצער בחורים, ע ג ר' מאטעלע'ס אייניקל, ע טשערנאבעל רבי'נס זון, בקיצור ער האט חתונה געהאט נאכאמאל יעצט אין מאנסי, שוין די דריטע מאל, עניוועי, למעשה איז ביי די חתונה געווען ר' הערשעלע ספינקער'ס איידעם ר' שלמה לאופער, און ס'איז געווען דארטן ר' אביש די רבי, דער וואס האט איבערגענומען זיין טאטענ'ס פלאץ, דער וואס האט אויפגעהאלטן זיין ברודער א לאנגע צייט. מען זאל אים נישט באגראבן ווייל ער האט געוואלט פיר אינטשעס, זעקס אינטשעס, צוויי אינטשעס, ער האט זיך געוואלט מסתם דארט אריינשטעלן צווישן אינעם טאטן, איך האלט אז דאס איז די גרעסטע פארברעך וואס ער טוט, ווייל אזוי וואלט מען פארגעסן די אלע מחלוקות, אבער אזוי וועט יעדער פרעגן אביש איז געווען דער עלטסטער פארוואס איז ער אויף די רעכטע זייט פון טאטן וועט מען אנהייבן א מעשה משום. און איך באדארף נישט דערציילן אלע לשון הרע'ס. סאו בקיצור, איז געגאנגען דער שלמה לויפער און ער האט געטיילט פראסקעס ביי די חתונה פארן אביש, האט זיך אביש אויפגעהויבן און ער איז אנטלאפן. יעצט וואס איז דאס אונז נוגע? אונז איז דאס נוגע? איך האלט אין איין מסביר זיין, אונז קוקט מיר ארויף אויף די רבנים, אדער מ'האמער ארויפגעקוקט, אדער מ'וואלט געדארפט ארויפקוקן, זיי פירן זיך דאך אויף אזוי ביליג, ביליגער ווי דער גרעסטער לאו-לייף אין שטאט. רבי עמרם בלוי איז אמאל געגאנגען אויף א שמחה פון א מזרחי'סט א קאזין האט מען אים געפרעגט ווי קענסטו גיין צו אזא מענטש, האט ער געזאגט איך האב א קבלה פון אלטע ירושלימ'ער אידן אז ביי חתונות און ביי לוויות רעכנט מען נישט קיין חשבונות. האט ער געהאט אויף וואס זיך צו פארלאזן, דא איז דאך נישט דא גארנישט, מען נעמט זיך פראסקען. יעצט לאמיר פארשטיין, אויב פראסקען איז א מעטאדע, פארוואס זאלן די בעלי בתים נישט מעגן פראסקען? און נאכדעם, אויב פראסקען איז א מעטאדע, פארוואס זאלן מיר אונז נישט דארפן גיין מיט מעסערס אדער מיט גאנס ווען אונז גיי מיר צו א בית מדרש אריין, אפשר וועט מען דארט אנהייבן צו פראסקען? אז מען זעט אז די רעבעס טוען עס, פארוואס זאלן עס די בעלי בתים נישט טוען? וואסערע דיפענס האמיר אונז? ס, אפשר אפילו אום שבת נאך א מזל ס'איז דא אן עירוב, ווען נישט וואלט מען נישט געטארט אום שבת טראגן די אלע סעלף דעפענס. יעצט איך וויל פרעגן, אביש אייזענבאך האט דיינע קינדער מאלעסט, יא? דער איז א קריפל דער דיין קינד, יא? ער איז נישט אקעי. סא איך וויל דיך פרעגן, פארוואס האסטו אייזענבאכן נישט ארויסגעווארפן מיט שלעק פון בית מדרש? עטס האטס דאך א נייע מעטאדע, זאג. און אויף אייזנבאך ביסטו נישט געווען אזוי ברוגז ווי אויף דעם וואס ער האט דיר צוגענומען דא דארטן א דירה וואס מען שלאגט זיך ארום. און יעצט כ'האב געוואלט פרעגן דעם לויפער, זאג לויפער, אויף א מאלעסטער טוסטו אויכעט אזוי? ווען דו ווייסט אז ס'דא איינער א מאלעסטער וואלסטו אויך אזוי געטון? וואס ביסטו אזוי ברוגז געווארן? ס'איז אנבעליוועבל! עניוועי. איך רעד דערפון וועגן דעם ווייל ליצניתא דעבודה זרה מוז מען מאכן, די רבנים פירן זיך אויף מורא'דיג נישט גוט. שוין, יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע זאך. איר וועט שפעטער הערן ווי איך רעד וועגן א קעיס פון א פרוי, איך רעד דערפון זייער באריכות, פון בארא פארק וואס מען האט איר סתם פארשעמט, באשמוצט, און ארויסגעשטעלט אלע אירע נעמען. דער חשובסטער וואס האט דארט אונטערגעשריבן איז חיים לייב כץ, און איך צעלייג די גאנצע פרשה וואס איז געווען דא, פארוואס איז זיי די רבנים זענען ארויס, חיים לייב איז א פעטער, אפגעלאזט א שידוך, א מעשה א בוידעם, כ'האב אבער געוואלט וויסן איין קלייניקייט פון חיים לייב כץ. חיים לייב, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו האסט ארויסגעגעבן אויף דער עלטער א ספר קעגן הזרעה מלאכותית, דו האלטסט אז ס'איז ממזר, יעצט אונז זעמער אלע מסכים אז א ממזר מוז מען אויכעט מל'ען ווייל ער איז דאך מחיוב במצוות, נאר. אז ער האט נישט חתונה מיט א אידישע טאכטער און ער איז נישט קיין יחוס אויך נישט איז למעשה צו מען פלעגט און ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך און אין אנדערע פלעצער אז מען האט אים אריין געשניטן אין אויער אראפגעשניטן א שטיקל פון אונטן פונעם לעפל אריין געשניטן כדי מען זאל וויסן ער איז א ממזר מען זאל זיך וואטשן פון אים און מען פלעגט אים א נאמען געבן קידור קידור איז געווען א נאמען פאר א ממזר ווייל קידור'ט אפי' חוץ היים. וויל איך דיך פרעגן, דער בעלזער רב האט אויך געמאכט הזרעה מלאכותית און איר האט עס געוויסט, ווייל ס'האט עס יעדער געוויסט, די סאטמארע חברה האבן זיך גענומען א דאקטאר און מ'האט כאילו ארויסגענומען די פייל און זיי האבן אלע געוויסט. געקומען סאטמאר רבי האט אים געגעבן א ברכה ער איז געקומען אויף אמעריקע יעדער ברוגז געווען אז פארוואס ער איז פוער פיו געווען קעגן דעם סאטמאר רב ווייל וואס הייסט ווייל בסוף כל סוף עט די ענד אוו די דעי האט דאך אים סאטמאר רב געגעבן די ברכה ער זאל האבן קינדער א נעכטיגן טאג אונז ווייסן מיר ס'איז געווען נעבעך הזרעה מלאכותית. איצט וויל איך דיך פרעגן הרב חיים לייב, איר האט געמוזט פארן ביז ארץ ישראל מאכן זיכער אז דאס קינד זאל זיין געמל'עט, אנדערש האט איר געמיינט ער וועט נישט טרעפן קיין מוהל? כ'פארשטיי מען טאר אים נישט לאזן אומגעמל'עט אפילו לשיטתכם אז דאס איז ממזרים, אבער האסט געמוזט גיין ביז ארץ ישראל פאר דעם? איט וואס סאו אימפארטענט? אז די תירוץ איז דעמאלטס ביסטו געווען אנגעבינדן מיט בעלז, דיין פרנסה איז געווען בעלז, ביז ס'איז געקומען דער גרא. ס, דער אויסגעוועבטער דיין וואס האט אויף מיר אונטערגעשריבן דעם חרם, און ער האט דיך געגעבן א שטופ ארויס, ער האט געזאגט אז חיימאוויטש קען געבן טרייפות, בעלז וועט געבן א הכשר און פארטיג, און מ'האט דיך נישט געברויכט, און כ'האב געהאט אויף דיר רחמנות דעמאלטס.
למעשה האסטו דיר געבויעט אן אייגענע שול. און איינער זאגט מיר יעדעס מאל זענט איר אריין צום בעלז רב, ס'איז דא יונגע לייט ביים סוף בית מדרש, מ'שמועסט, מ'פלאפלט. זאגט ער מיר, ווען איר האט געבויעט אייער בית מדרש איז נישט דא נאך אזא פלאפליגע שול ווי ביי אייך, כ'ווייס נישט צו ער זאגט עס ווייל ער איז א בעלזער, און קען זיין אז ס'איז אמת. יעצט כ'האב ווען געוואלט ריפרעשן א מעמארי פון אן אלטע מעשה, ס'איז געווען אין לינזער בית מדרש איז געווען א איד, ער איז געגאנגען נעבעך מיט א וויל טשעיר, ער האט געהייסן ברוך גראז, בקיצור, דער גוי האט אריין געטראגן דעם ברוך גראז צו בית מדרש אין לינז, און ער איז אראפ געגאנגען אונטן אין בית כסא ער זאל זיך קענען ווי מען זאגט משתין זיין, איך ווייס וואס ער האט געוואלט אין בית כסא, עניוועי, כ'האב נישט געוואוסט ווי דאס איז, האט ער געזען ווי צוויי יונגעלייט מאכן משכב זכר אין מקווה שבת אינדערפרי, און זיי האבן געמיינט אז ער איז אויך א פרי מיעט פאר אל, דאס איז דאך אונזער אזיאטישער מארמאראשער וועג, און זיי זענען געגאנגען. און זיי האבן אים אויכעט, ער איז געגאנגען און גענוצט די יורינעל, האבן זיי אים אנגעהויבן צו טאטשן, ער האט אנגעהויבן צו שרייען קולות קולות, די צוויי אינגעלייט זענען אזוי אנטלאפן, מ'איז זיי נאכגעלאפן און ער האט גערופן די פאליס, ווער ס'געדענקט די מעשה, דאס איז א מעשה שהיה, איך האב עס דעמאלטס געהאט אויפן האטליין, און זיי זענען שנעל אנטלאפן און זענען אריינגעלאפן אין סערדעהעלער בית מדרש, און זענען אריינגעגאנגען פון. איין אריינגאנג איז ער אריין פענעטרעיטעד דורכן בית מדרש און אריינגעג ארויס געלאפן דורך אן אנדערן ארויסגאנג און מען האט זיי נישט געקענט כאפן ער און דער גוי האט נישט דערקענט ווער דאס איז סא ס'ער די העלע רוף די וואטשט אויכעט די חזירים וואס? און אונז געדענקט מען נאך ווען בעלץ האט גענומען פלייש ביי חיימאוויטש האט מען גערעדט אז ס'איז נבילה טריפה און איר האט געזאגט איר מוזט האבן א ווידיאו ביי אייך אין שטוב און טאמער נישט גיט איר נישט קיין הכשר אבער אזוי האט איר געגעבן יאהרן א הכשר ביז דער גראס האט אייך ארויסגעשטופט ס'איז מ'רעדט דא פון רב גראס, נישט דער ברוך גראס, דער וואס איז נעבעך געווען אין א וויל טשעיר. סא סער די העלער אויף, איר האט נישט דעם בעסטן רעקארד אידער, און ס'איז זייערס א דער חתן איז זייערס א מתפלל. סא, יו נאו, איר קענט נישט שרייבן אויף א פרוי, זי מוז זיך זאגן וואס יענער האט געזאגט, דאס איז פרייוועט זאכן, ס'האלט נישט אויס לויטן גדר פון לשון הרע אויך נישט, און זי גערעכט אז זי האט אייך נישט געזאגט, און וועגן דעם קענט איר נישט זאגן אז מ'טאר איר נישט נוצן און מ'טאר נישט גיין צו איר. אבער פלוצלינג איז זי געווארן אסור צו גיין צו איר, די גאנצע צייט איז זי מותר געווען, איר וואר? מ'האט זי גענוצט פאר אלע זאכן. דאס איז דער אלטער אזיאטישער וועג אז מ'האט געדארפט האבן נחמיה'ן ווייל זיין הינדי כהן האט געארבעט אין די יו דזשי או, האט מען יעדן געגעבן גוטע דזשאבס, האט ער געמעגט זיצן אין יחוד אַכצן שעה מיט א מיידל. און יעצט אוי! דארף זיך יעדער אננעמען, מ'זיצט אין סאטמאר אין בית רחל און יעדער זאגט תהלים און מ'זאגט זיין נאמען און ער זאל געהאלפן. געהאלפן ווערן ס'איז א בלבול, עטס ווייסט ווי ברעינוואטש עטס מאכטס דעי קינדער? דעי קינדער עס זענען זענען גענוג קלוג צו פארשטיין זאגט אונז אויס דעם אמת ער האט געפאטשקעט מיט מיידלעך נאכדעם טראכט די מיידל וועיט די מינוט פארדעם האב איך געדאווענט אלא מאי פארדעם האט מען מיר געהייסט איך זאל זאגן ער איז א צדיק? וואס? איך מיין איי איי דאנט אנדערסטענד וואט אר יו טרייאינג טו עטס ווילטס מאכן חוזק פונעם אייבערשטן חלילה צו חוזק פון זיין תפילה צו חוזק פון אידישע קינדערלעך וואס אויף זיי שטייט די וועלט ער האט געפאטשקעט און ער איז דארט ווי ער איז. כ'הער זאגן אז ער האט יעצט געמאכט אן אפיעל, אבער די גאווערמענט זאגט יעצט גייען זיי זיך נישט לאזן מער, זיי האבן שוין געזען מיט ברוך מרדכי'ן וויאזוי זיי זענען אנגעקומען און זיי ליידן פאר דעם גרויסע צרות, די אלע דזשאדזשעס וואס זענען געווען אינוואלווד, די וואס מ'האט געלאזט וואקן, די פאוערפול פעמילי אשכנזי, די אלע קענען נאך אויסזען אזוי ווי יעצט ווען מ'עט זיי אהער נעמען צו א פארהער, קיינער זיצט נאך נישט רואיג, זאלסט נישט מיינען, באט יעצט גייט זיך די גאווערמענט נישט לאזן, אלען דערשאוויץ וועט אריינוואקן צו ר' שלמה אהרן'ס קעיס אין די טשעימבערס, נא נא נא נא, מען פייפט נאך אויף דעם גענוג, זארגט זיך נישט. זעהסט דאך, טשארלס איינס איז געווען קאראפטעד צוואַנציק יאר, ער האט איינגעזעצט מענטשן זענען געזעסן זעכצן יאר מיט אלעם, עט די ענד אוו די דעי האט מען זיי אלע געכאפט, מען כאפט זיי יעצט וואן ביי וואן, די זעלבע דא אויכעט. דער סענדער מיט זיינע טו טאוזענד סעווען גניבות אינאיינעם מיט דוב הייקינד. מיט זיינע גניבות, ווארט שוין צו, ס'איז נאך נישט די ענדע פון די וועלט. כ'וויל אייך עפעס זאגן, שטויס נישט, איר האט אסאך פראבלעמס, ענד סיט קאל, יעצט צו וויסן פונקטליך וואס דארט איז געווען, דארפט עטס אויסהערן דעם גאנצן שיעור. יעצט וויל איך אייך זאגן זייער א מורא'דיגע זאך, די עף בי איי האט ארויסגעגעבן יעצט א דאקומענט אז היטלער. ימח שמו איז אנטלאפן אויף ארגענטינא, און דאס וואס מען האט געטראפן אין די בונקער א טויטן סקול, דאס איז בכלל נישט ער געווען, נישט ער און נישט זיין מיידל וואס ער האט מיט איר געוואלט חתונה האבן ברוין, ס'איז דא עפעס א סאבמערין עי יו כ'ווייס פאר פייוו סעווען איז געפארן א סאבמערין אונטערערדיש און ס'איז ארויסגעקומען אין ארגענטינא. און דארט האבן די נאציס געהאט א גרויסן בעיס, וועגן דעם ווען מען האט באמבעדירט די שול אין ארגענטינע האט מען געוויסט קיינער וועט נישט זאגן גארנישט ווייל עס זענען אלע דארט שווארצערהייט, און די גאווערמענט האט עס געוויסט, די אמעריקען גאווערמענט האט עס געוויסט וואס זייער פאליטיק איז געווען, קען זיין קעגן רוסלאנד איז געווען די פאליטיק, ס'קען זיין ער האט געוויסט ווי אלע געלטער זענען, איך ווייס נישט, אבער זיי האבן אים ארויסגעפירט, ס'איז אן עמטליכן דאקומענט, יעצט איך האב אמאל געזאגט. אז איך גיי ארויס געבן א בוך וואס גייט הייסן מיין קאמף, איך געב אם ירצה השם ארויס, אבער עס גייט נישט הייסן מיין קאמף, האט מיך אפגעקאלט א היטלער געליטענער, געזאגט איר האט נאך מיר מיט ממש ווי מיט א קויל געשאסן, איר ווייסט נישט וואס איר האט געטון ווען איר האט דאס געזאגט, איר ווייסט נישט וואס דאס מיין קאמף מיינט פאר א איד, האב איך אים געזאגט איך טוה תשובה, איך וועל עס בלא נדר מער נישט זאגן. איז למעשה, איך וויל נישט רעדן פון דעם סאבדזשעקט ווייל כ'ווייס ס'וועט זייער אסאך האלאקאוסט סורווייווערס זייער באדערן, למעשה האט אים די גאווערמענט געלאזט עסקעיפן און ער איז אוועקגעפארן אויף ארגענטינע און ער האט דארט חתונה געהאט מיט די בראון און שפעטער האט ער זיך גע'גט, זענען ביידע שוין געשטארבן אבער זיי האבן געהאט א קינד אויכעט, א מיידל. איך האף עס ארויפצולייגן אויף מיין בלאג. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט ווייל מ'רעדט דא פון איבערשרייבן היסטערי. מ'האט גענומען דעם סקול. וואס מען האט געדעליווערט אויף מאסקווע, דאס איז די סקול פון דעם היטלער, מען האט עס געלייגט אונטער א, ווי מען זאגט היינט איז דא די ען עי, האט מען געזען ס'איז בכלל נישט ער, און נישט נאר דאס מען האט געזען ס'איז נישט ער, מען האט געזען אז די פרוי איז פערציג יאר עלטער געווען פון די מיסיס בראון, זיי האבן געהאט גענוג הרוגים האבן זיי געהאט, האבן זיי עס אריינגעווארפן אין בונקער און ער האט זיך געזוכט זיין וועג ארויס און ער איז אנטלאפן אויף ארגענטינא. מען וועט נאך אסאך זאכן געוואויר ווערן, מיינטס נישט, עניוועי איז דארט דא אין די בערג, אין שיינע בערג, דארט האט ער זיך געבויט א הויז, און דער ארקיטעקט וועם מ'האט אינטערוויוט האט געזאגט, מ'האט אים געזאגט ס'איז פאר היטלער, ער מוז דא בויען אזא מין פאלאץ אזוי ווי פאר היטלער. סאו זיי האבן געוואוסט, און אלע נאציס זענען אוועק געלאפן אויף ארגענטינא, דארט איז געווען זייער מעין סטראנגהאלד, עד כדי כך אז ס'איז געווען, כ'האב געליינט עפעס א, נישט יעצט, כ'האב עס געליינט שוין יארן צוריק, עפעס איינער א איד וואס איז געווען היטלער'ס פרייוועט דאקטער, און ווען ס'האט אויסגעבראכן די שווערע מלחמה מיט אלעם האט אים היטלער געזאגט הער אויס, איך גיב דיר דא א פאספארט, א דיפלאמאטישן פאספארט, און אנטלויף אויף ארגענטינע און איך גיב דיר מיט אפאר טויזנט דאלער שפעזן זאלסט האבן אנצוהייבן. האט ער געזאגט ניין, דארט ווי כלל ישראל וועט גיין וועל איך אויך גיין. סאו די אלע זאכן האבן צו טון מיט ארגענטינע. יעצט, זלמן לייב פילאפ ווען מען האט באמבעדירט א שול אין ארגענטינע האט ער געוויינט וועגן די ציונים. זלמן לייב פילאפ האט נישט געכאפט אז ארגענטינע איז נישט אין ארץ ישראל, איינער האט אים געפרעגט ווי איז ארגענטינע זאגט ער ערגעץ לעבן ירושלים, ניין ניין ס'איז נישט דארט. ארגענטינע איז אויף אן אנדער פלאץ. יעצט למעשה, יעצט הייבן מיר אן צו פארשטיין אסאך זאכן. די רעבעס, די האט היטלער אויך ארויסגעשיקט, מיט פאספארטס, מיט אפאר דאלער אנצוהייבן, ווייל ער געזאגט אזוי, די נאציס זאלן ארומפארן איבער די גאנצע וועלט, איך וועל זיי פארשפרייטן. ווייל ער האט געוואוסט אז טאמער פארלירט ער, וועט ער האבן א פראבלעם. ער האט שוין דאס גערעכנט מיט צען יאר פריער. דערפאר זענען אונזערע רעבעס געווען נאציס, האבן אונז געשלאגן ווי די נאציס, און געמאכט אלע עבירות שבתורה ווי די נאציס. נאר איין זאך וואס איך קען נישט פארשטיין, היטלער, האט מורא'דיג פיינט געהאט גע. מורא'דיג! סאו איך וויל פארשטיין, אויב עטס זענטס אזאלעכע פארטיי מענטשן פון די נאציס, פארוואס זענט עטס געווען משכב זכר'ניקעס? עניוועי. יעצט ס'איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך אין ארץ ישראל, איז געווען עפעס א פרוי וואס האט אדאפטעט א קינד, א גוי'איש קינד פון רוסלאנד, ס'איז א קליינע בעיבי, און ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן, און זי איז געלאפן אז מ'זאל דאס קינד מגייר זיין. ס'איז דא אזוי, ס'איז דא אין דעם שטאט איז דא צוויי, ס'איז דא א בית ספר א פרייע, און נאכדעם איז דא איינס וואס איז א פרומע, א ממלכתי דתי איז נישט דא, און זי וויל נישט שיקן אין דעם פרומען, וועט זי עס גיין שיקן אין דעם פרייען, און אויף דעם האט מען נישט געדארפט מגייר זיין א קינד אז ס'זאל בלייבן נאכדעם א גוי, און אויך די פרוי האט קיינמאל נישט חתונה געהאט אויך נישט, ס'הייסט ס'איז נישט קיין געהעריגע שטוב אינגאנצן. איז דא דא די אלע לינקע וואס זיי זאגן יא מען דארף האבן סימפעטי סימפעטי, עניוועי איך וויל מסביר זיין פאר די אלע וואס זיי ליינען די בלאגס, שמריה ראזענבערג, פעילד מעסייע, א איד דארף האבן סימפעטי אבער נישט דארט וואו ס'איז קעגן די תורה, זיי קומען אלץ מיט זייערע געפילן, זיי דארפן אנהייבן צו פארשטיין אונז האמער א תורה שלימה מסיני, יעצט אויב שמריה ראזענבערג האט א פראבלעם מיט די תורה שלימה מסיני, חס ושלום, ער איז בארעכטיגט, אונז האמיר געהאט אסאך מענטשן אין כלל ישראל וואס איז געווען פושעים אפיקורסים מינים, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט די בייתוסים און און מיט נאך אזאלעכע גרופעס ביז ס'האט אריינגעברענגט ביז צו די ציוניזמוס, סאך מענטשן וואס האבן פראבירט צו שרייבן אייגענע רעלידזשען, סעלף מעיד רעלידזשען, אָון מעיד רעלידזשען, דו קענסט טון וואס דו ווילסט, אבער דו זאלסט זיך אויסלערנען איין זאך, דו קענסט אונז נישט פארדרייען א קאפ אז דיינע געפילן זענען העכער ווי תורת משה. דער שמריה, לויט ווי איך הער, איז ער אמאל געווען א ליבאוויטשער. ליבאוויטשער רבי האט נישט געוואלט צוהעלפן צו די פאלאשים, ווייל ער האט געהאלטן אז זענען נישט קיין אידן, איז ער געווארן ברוגז. און ווייל דו האסט מחליט געווען זענען אידן, מיינט עס אז יעדער מוז מיטטאנצן מיט דיר? העלף זיי אליינס! מאך דיר אליינס א קאמפאני און העלף זיי! אונז מוז מיר דאס פארשטיין, ס'האט צו טון מיט אידישקייט און מיט תורה. קען מיר אונז זיך נישט רעכענען מיט די אלע זאכן, מיט די געפילן, און אז זי האט אדאפטירט א קינד וואס זי האט נישט געהאט ביז די פערציג, ס'איז אלעס זייער פיין, ס'איז הארט ברעיקינג, אבער מען קען נישט איבערדרייען די תורה. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, עטס געדענקט איך האב ענק פארציילט אין ענגלאנד, איך בין דארט געווען אמאל, א אינגערמאן האט מיר פארציילט אז זיי גייען דארט איז דא אסאך געי בעטס, אזעלכע באד הייזער, ווייל ענגלאנד איז די מקור פון משכב זכר. די מקור פון גילוי עריות איז אין פראנקרייך מיט מיידלעך, און פון ענגלאנד איז די מקור משכב זכר, עניוועי דארט איז נאך דא די אלע באד הייזער, האט מיר איינער דערציילט ער האט באקומען הערפיס, בקיצור יעצט צאמגעלייגט א פאמיליע אויף פיר, איך האב זיי געבעטן זאלן זיך נישט גט'ן, און זאלן חתונה מאכן די קינדער, איך האב עס פארציילט באריכות, ס'איז נישט יעצט וויכטיג אריינצוגיין. כ'האב ענק אויך אמאל פארציילט אז רב פאדווא, דער אלטער רב חנוך העניך, נישט רב אפרים, האט אמאל צאמגערופן אלע אינגעלייט, ער האט גערעדט מורא'דיג גרעפיק, געפערליך, און דער עולם האט אים פארגעהאלטן ביסט א רב, ווי קענסטו מנבל פיו זיין, ער האט פארציילט, אינגעלייט גייען מיט זונות מיט אלעם, ס'איז געווען א גרויל, עניוועי, האט מען אים געפרעגט. פארוואס ער טוט עס האט ער דערציילט אז ס'איז געווען די פרשה פון אותו ואת בנו, ס'איז געווען א טאטע וואס ער איז אריין געגאנגען אין א בתי זונות צו א זונה און ער האט געטראפן אז זיין זון קומט ארויס, ס'איז מורא'דיג, כ'האב ענק שוין געזאגט די נאמען אויך אבער כ'וויל נישט יעצט נאכאמאל אנהייבן די זאכן ווייל דאס איז נישט די פונקט יעצט, ס'איז שוין דא נייע, קמא קמא אזלא והני אחריני נינהו, די אלטע בעל עבירות זענען שוין אדער געשטארבן אדער זיי האבן שוין נישט קיין כח צו זינדיגן, ס'איז שוין דא נייע, עניוועי. איז געגאנגען יעצט דער סאטמארער דיין רב וואזנער אין לאנדאן האט געשריבן א בריוו אז אלע אינגעלייט פון פֿינף און דרײַסיק ביז פֿופֿציק זאלן שוין קומען אויף א וויכטיגע אסיפה ביי אים אין שטוב און ס'איז געפערליך נו דער עולם ווייסט נישט ער וויל ענק אפשר ארויסזאגן סודות התורה אויף עלו זה בנגב דער אר"י הקדוש האט געהאט אַכציק פשטים. ס'איז געקומען מודיע זיין פון הימל. ס'מיינט זיך ער וויל מיט ענק שערן סודות התורה. ס'ווערט געברענגט אין איינע פון די בלאגס פון לונדון אז מ'טרעפט צענליגע חרדישע אינגעלייט גייען אין געמבלינג, מורא'דיג פארכאפט, אבער דער אמת איז זיי זענען נישט אין געמבלינג פארכאפט. ביי יעדן געמבלינג ווי דו שפילסט דיך אביסל ארום קומט צו גראד א זונה, זי זאגט דיר ווילסט האבן א צימער אויבן, זי געבן אפילו אומזינסט צימערן דא אין ניו יארק, איך ווייס אין אמעריקע, איך ווייס נישט אין אלע סטעיטס, מ'געט דיר אומזינסט א צימער, מ'זעט דו האסט געלט אויסצושוועמען, איז זאגט די זונה געב מיר אויך עפעס. קיצור, ס'ווערט געברענגט דא אין איינע פון די בלאגס פון ענגלאנד, ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מ'טרעפט זייער אסאך חסידים לעצטנס דארטן ארום האקן אין די בתי זונות און קלאמפערשט הייסט עס אין די געמבלינג און זענען פארכאפט אין זנות. סאו דאס איז וואס ער וויל נעבעך טוהן יעצט, דער רב פאדווא, נאר דאס איז זיין בהמה'שקייט, נאך ווען זיין טאטע איז געווען דארטן רב, ער האט זיך געטוישט מיט זיין טאטן, בין איך אריין, איך האב אים פארציילט וואס. וואס גייט פאר? ס'דא געי בעטס? איך אליין בין געגאנגען צו די פאליס, כ'האב באקומען די ליסטע פון די אלע געי בעטס און כ'האב ארומגעשיקט בריוון אין גאנץ לאנדן מ'זאל וואטשן אויף די פלעצער, ס'איז נישט קיין איידלע פלעצער. כ'האב ארומגעשיקט פאר, נישט פאר די מענטשן, פאר די רבנים, אבער זיי האבן זיך אויסגעלאכט. יעצט הייבט מען אן צו פילן וואס איז געשעהן מיט כלל ישראל איז אנבעליוועבל. ס'איז אויך געקומען יעצט א ידיעה פון לונדון מ'האט מיך אפגעקאלט אז דאס וואס דער רב וואזנער רופט צאם די דרשה איז אז נישט נאר מ'האט געטראפן יונגעלייט גייען געמבלען און מיט זונות נאר מ'האט געטראפן יונגע ווייבלעך וואס זיי גייען צוגעדעקט אינגאנצן און אביסל צוגעדעקט. צניעות'דיגע ווייבלעך, סופאוזינגלי, זיי גייען אויכעט צו די זעלבע געמבלינג קאסינאוס, און זיי זענען די זעלבע זונות ווי די גוי'טעס. ס'איז א שאנדע אז דאס איז געווארן פון כלל ישראל. אנשטאטס די רבנים זאלן זיך צאמזעצן און זוכן עצות וויאזוי מען זאל ארויפברענגען די מאראל פון כלל ישראל, זוכן זיי עצות וויאזוי אונטערצוברענגען אלע עסקנים וואס זיי טוען באמת פאר צניעות, אזוי ווי איך מיט די אלע וואס זיי העלפן צו. און ממילא טראגט די גאס אזא פנים, שעים אן די אלע רבנים, יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלווס. דערציילט מיר א איד ס'איז געקומען א קרוב פון יוראפ, ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, איז ער אראפגעגאנגען ער מיט דעם קרוב מיט זייערע קינדער, זענען זיי אריינגעקומען דארטן איך ווייס אויף עיטינט עוועניו ביי פיפטי פאורט סטריט איז דא א פארק זיי נוחם עס איז גלייב. מיר ווער ס'האט זיך נישט צובראכן דאס הארץ דאס צוצוקוקן לא עמדו רגליו על הר סיני פרעג איך וואס איז געווען זאגט ער ס'איז געווען צענדליגע יונגלעך מיט מיידלעך חסידישע מיט בעקיטשעס מ'האט גערייכערט געהעריג פרייטיג צונאכטס און מ'האט געטרינקען וויסקי מ'האט געטרינקען ביר ס'איז ממש א שרעק געווען וואס דארט האט זיך אפגעטון יונגלעך און מיידלעך. כ'האב געוואלט זאגן ס'האט מיר איינער געזאגט א מאראמארישער איד פארוואס מען האט איינגעפירט אין מאראמאריש אין וויזשניץ אז מען האט פרייטאג צונאכטס האט מען געזינגען א גאנצע נאכט שירות ותשבחות דאס ווייל דער רבי איז געווען א הייליגער מענטש אבער וואס עס איז געווען די אלע דערפלעך ארום און ארום פארוואס האט מען דאס איינגעפירט זאגט ער הער אויס עס איז געקומען זומער קיין עיר קאנדישן איז נישט געווען די היץ איז געווען גרויס ס'איז געווען יונגלעך ס'איז געווען מיידלעך ס'איז נישט געווען אזוי ווי דא היינט תלמוד תורה'ס מיט אלעם ס'איז געווען דערפלעך נו, ווי לאנג האט גענומען אז דער יונגל זאל זיך טרעפן ביי מיידל און דאס מיידל זאל זיך טרעפן ביי יונגל? האט מען איינגעפירט, מ'איז אויף, מ'זינגט זמירות, מ'האלט עקסטרע די יונגלעך און די מיידלעך. איז א מורא'דיגע זאך. איך האלט אז די אלע רעבעס, דער באבעווער רב, און דער קראקאטשינער, און דער שטינקאטשער, די אלע וואלטן געדארפט גיין פירן דארט, מ'זאל מאכן גרויסע ספאטלייטס, חסד של אמת זאל געבן זייערע לאמפן, און מ'זאל באלייכטן די גאנצע גאס פון איין עק ביז צום צווייטן. און מען זאל דארט פירן טיש, און מען זאל סעגריגעיטן, אפטיילן די יונגלעך מיט די מיידלעך, די מיידלעך זאלן האבן עפעס אן אנדערע אקטיוויטי. רבותי, ימח שמם פון אלע רבנים וואס האבן אונז פארפירט די אלע יארן, זיי האבן אונז אזויפיל העזיג געטון אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, זיי האבן געוואוסט דאס אלעס, נאר מען האט עס אריינגעלייגט אין דר'ערד אין די שמאכטשטיק. סקולענער רבי, סקוקולענער רבי, ער ער ווייסט נישט וויאזוי מען צינדט אן א קאמפיוטער, ער איז דער לוחם קעגן קאמפיוטערס. האסט געהערט א דאקטער א סורדזשען וואס ער וויל אויסשניידן קענסער ווייסט נישט וויאזוי מען מאכט אן אפערעישן און די אלע בהמות די אלע רבנים וואס האבן מיטגעארבעט ס'מיר נישט קיין חילוק וויאזוי זיי הייסן צו זיי זענען פון לעיקוואד צו פון וואו אימער דא א איד וואס האט אינוועסטעט אפאר טאלער אין דעם דער בי ענד עיטש און אויף דעם טאנצן אלע רבנים און דער גרעסטער חורבן הדור איז wow דער אינטערנעט גראדע פרייטאג צונאכטס האבן זיי נישט געהאט קיין אינטערנעט זיי האבן געהאט אלע קליינע סעלפאונס יא זיי האבן געהאט ביר. און וויסקי, און זיי האבן געהאט סיגארעטלעך, און זיי האבן געהאט, ווער ווייסט וואס נאך זיי האבן געהאט, מיידלעך אין די זייט, זיי דארפן נישט קיין אינטערנעט, און כ'האב ענק אמאל געזאגט אז אויף עיט עוועניו אין בארא פארק, ערגעץ כ'ווייס נישט פונקטליך וואו ביי פארטי טוירד סטריט איז אויך דא אזא טשייניז קלאב וואס מען גייט ארויף און דארט איז אויך דא חילול שבת מיט זנות, סא ווילאנג די רבנים וועלן נישט אנהייבן צו פעיסן ריאליטי אז אינטערנעט איז אונזער דריטע אדער פערדע פראבלעם, די ערשטע איז זנות, צווייטע איז ארויסצואווארפן קינדער פון חדר, און דאס דריטע איז דער מורא'דיגער עול פון טייערע דירות וואס דער אינגערמאן האט נישט קיין צייט צו דעכענען און מחנך זיין זיינע קינדער, ביז דעמאלס ביז דאס איז נישט געסעטלט איז דער אינטערנעט אינגאנצן נישט קיין פראבלעם. סא דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל, איך האב געמאכט נאך אן עמורדזשענסי אויסער דעם און נאך דעם קינדער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח, אזוי ווי יעדע וואך. זאג איך קודם א שיעור און נאכדעם לייג איך צו וויכטיגע זאכן וואס עס קומט צו. כ'האב געוואלט אביסל זיך דורכרעדן. עטס ווייסט דאך, אונז האמיר דאך א סיסטעם וויאזוי מען דיפעימט יעדן, דער קלאצנבורגער גלח, און דער בעלזער אויסגעוועפטער איד, און דער בעלזער אליין איז אויך נישט בעסער. דער היינטיגער בעלזער האט גערופן דעם אלטן סטייפלער גאון האט ער אים גערופן דער טויבער פון בני ברק. כ'מיין אזוי האט מען אים אויסגעלערנט. האט דאך ליידער נישט געהאט קיין טאטן וואס זאל אים לערנען, די טאטע איז אוועק יונגערהייט, איז בקיצור האט ער געהאט די שלעכטע אלטע פארביסענע היטלער געליטענע מענטשען אויסגעלערנט אז מען זאל זאגן אויפן סטייפלער אויף זיין דעם היינטיגנ'ס טאטן דער קהילות יעקב, יעקב קאניעווסקי, האט ער געזאגט אויף אים דער טויבער פון בני ברק, איר ווייסט פארוואס ער איז געווען טויב? ווייל ער איז געווען אין די רוסישע מיליטער און מען האט זיך געדארפט טוישן פארטאגס האט ער אנגעזאגט דעם סאלדאט ער זאל נישט ארויפלייגן דעם מאנטל אויפן בוים און דער און דער סאלדאט האט יא ארויפגעלייגט ער איז געווען א גוי האט ער נישט געוואלט אראפנעמען שבת ווייל ס'איז משתמש במחובר ער האט געהאט און אלע היתרים ס'איז געווען קאלט ס'איז געווען פיקוח נפש על כל פנים ער האט נישט געוואלט. איז ער טויב געווארן, גייט דער בעלזער דער היינטיגער און לאכט פון אים, דער טויבער פון בני ברק. סאו דא האט מען אונז אויסגעלערנט הושיעה את עמך דראגס, וברך את נחלתך דראגס, ורעם ונשאם עד העולם דראגס, אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט. עניוועי, איך האב ענק שוין לאנג געזאגט אז איך האלט אז נישט נאר א בחור טאר נישט גיין אין מקווה, איך האלט א אינגערמאן טאר אויך נישט גיין אין מקווה. פארוואס טאר ער נישט גיין אין מקווה? זייער סימפל, ס'איז דא אסאך מאל וואס מען דערקענט נישט אז ער איז א אינגערמאן, און די חזירים געבן אים א טאטש אן, און נאכדעם איז ער פינישט. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, אז אונז הייסן מיר בני מלכים, אידן הייסן בני מלכים, אונז זעמיר אזאלעכע פריווילידזש קערעקטערס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. איך גיי ענק יעצט זאגן א זאך וואס האט זיך צו ס'שליפן, נאר איך האב ענק אלע אין בוידעם. עניוועי, געווענטליך ביי די גוים גייט אז ווען איינער איז אינטו. געי, ער איז א משכב זכר ניק, זוכט ער נישט קיין פרויען, ער האלט זיך ווייט פון פרויען, ווען ער האט חתונה, ווען מען צווינגט אים אזוי ווי ביי די פרומע, רירט ער זיי נישט אן נאך די חתונה, און ער ער ער איז אין אן אנדערע מין דעפארטמענט. די פרומע חברה האבן אבער א מורא'דיגע זאך, זיי זענען בני מלכים, זיי ענדזשויען פון ביידע וועלטן, עולם הזה מיט עולם הבא די זעלבע צייט. יעצט. ס'דא אין ארץ ישראל איז דא א צייטונג וואס ס'גייט ארום אין די גאנצע וועלט אויפן אינטערנעט ס'הייסט וויינעט, וויינעט איז ידיעות אחרונות אויפן אינטערנעט, ידיעות אחרונות איז אדער די גרעסטע צייטונג אין ארץ ישראל אדער די צווייטע גרעסטע צייטונג איך בין נישט זיכער פונקטליך זייער סטעטוס. ער רעדט דא וועגן אלע אידישע זאכן וואס ס'גייט פאר. בקיצור. איז זאגט ער דארטן אז די חרדים האבן א דאבל לייף, זענען געי, זיי כאפן חברה אין מקווין אין בית מדרש און אין זייער קארס, און אין די זעלבע צייט האבן זיי נאך א פרוי אינדערהיים אויכעט, זענען מפליא, זיי באוואונדערן וויאזוי דאס ארבעט, ווייל געווענטליך ווער ס'איז געי גייט נישט צו קיין פרוי, און ווער ס'גייט צו א פרוי גייט נישט צו קיין זכר, שרייבט ער.

טו טורדס נירלי עדמיט דעי טשיט אן דער ווייפס וויט אדער מען עט ליעסט וואנס א מאנט. יעצט די הוד ארגענעזעישן איז אן ארגענעזעישן אין ארץ ישראל וואס זיי טרייען צו העלפן פאר די אלע מענטשן וואס זיי האבן די מינע פראבלעמס סאו זיי טרייען צו טוהן די בעסט וואס זיי קענען. אבער וויבאלד זיי האלטן אזוי ווי איך אז טאמער דו געסט נישט ארויס די אלע זאכן, און די פרוי זיצט נעבעך און זי מיינט אז איר מאן איז א וואן וואמען מען, און דערווייל האט ער סעקס אין די מקווה'ס און ער האט סעקס אין בית מדרש, איז עס א מורא'דיגער אומגליק. יעצט די הוד האט אנגעהויבן זיבן יאר צוריק. צום עפעס א רב ער הייסט רון יוסף, ער האט אנגעהויבן צו פירן די ארגענעזעישן, אנגעהויבן האט ער אז ער וויל העלפן די מענטשן וואס זענען פארכאפט אין געי, אבער למעשה זאגט ער אז ס'איז געווארן א סיגניפיקענט אינקריס אין די נאמבער אוו חרדי געי מען וואס האבן געדזשוינט די ארגענעזעישן אין די לעצטע צוויי יאר, און חרדים זענען בערך צוואנציג פראצענט פון די ארגענעזעישן יעצט. טויזנט הונדערט און זיבן און פֿופֿציק געי מען וואס זיי רופן זיך חרדים זענען געקומען צו הוד זוכן העלפ די לעצטע צוויי יאר. פון די טויזנט הונדערט און זיבן און פֿופֿציק זענען זיבן הונדערט און אַכט און זעכציק, דאס טייטש אַכט און זעכציק פראצענט, זענען געווען געהעריג חתונה געהאט צו א פרוי. פון די. סיקסטי עיט פערסענט איז דא דרײַ הונדערט און איין און זעכציק קעיסעס דאס טייטש פֿארטי סיקס פערסענט האבן מודה געווען אז זיי טשיעטן אן א רעגולער בעיסעס אויף זייערע פרויען און זיי האבן סעקס מיט מען און מיט בחורים און מיט קינדער עט ליעסט איין מאל א חודש. ער רעדט וואס דא גייט פאר. אה, נחום ראזענבערג משוגע שיעסן מעכער דראגס, יא? וואס? הא, דראגס, יא. אונז זעמער אזאלעכע דר'ערד ליגערס אז איך אליין האב נישט געגלייבט ווי ווייט די מצב איז. אבער, יעדער איז מודה וויבאלד ס'איז דא א מענטש ווי נחום ראזענבערג וואס האט אנגעהויבן צו רעדן דערפון, יעצט רעדט שוין יעדער. כ'האב געהאט די וואך א ביזנעס מיטינג מיט איינעם, צוויי מענטשן, צוויי ברידער אין פאקט. בקיצור זאגט מיר איינער פאר מען הייבט אן וויל איך דיר זאגן, איך, אזוי זאגט ער אויף זיך, איך בין אויך געווען מאלעסטעד נעבעך אלס יונגל און איך לייד דערפון ביז צום היינטיגן טאג, ער מאכט שוין חתונה קינדער. ס'איז שוין געווארן א טאלק, יעדער איז שוין מודה אז מען טשיט, און יעדער איז מודה אז ס'מוז זיין א דרעסטיק טשעינדזש און מען מוז האבן וואו צו גיין פאר העלפ. יעצט, די טויזנט הונדערט און זיבן און פֿופֿציק חרדים קומען פון אלע טייפ חרדישע רעלידזשעס קאמיוניטיס אין ארץ ישראל. זיי קומען פון גער, וויזשניץ, ברסלב, חב"ד, סאטמאר, און בעלז. ס'קומען אויכעט פון נישט חסידישע חרדים, נאר פון ליטווישע בני תורה, פון פאנאוויטשער ישיבה, פון חברון, און ס'דא צווישן זיי זייער אסאך וואס האבן שוין חתונה געהאט, סאו ווען דו רעדסט דא פון א בן תורה וואס ער זיצט און לערנט נאך די חתונה, האט ער נאך אין די זייט א זנות חבר. ס'קומען אויכעט דארט אהין פון לידינג ספרדישע חרדישע ישיבות. אינקלודינג פורת יוסף. יעצט, דער ראביי יוסף וואס האט עס געגרינדעט זאגט אז הוד קאנדאקט כסדר שטילע אקטיוויטיס אין די חרדישע קאמיוניטיס, זיי געבן לעקטשערס, זיי זאגן אויס די פרויען ווי די מענער גייען, זיי האבן קלאוזד סעמינארס מיט דייעלאגס, כ'האב געזען יעצט ס'געווען אין לונדון אויכעט אז רב וואזנער דער רב אין לונדון רופט יונגעלייט, גוט באהאלטן ס'א סוד, איך האף אז ר'האט שכל, איך האף אז ער רעדט אויך פון דעם, די מצב איז שרעקליך, און שטעל דיר פאר ווי מ'האלט, בעלז האט ארויסגעגעבן יעצט א קונטרס, האבן זיי ארויסגעגעבן אויף פעידזש טוירטי טרי און סעווענטי צוויי אדווערטייזמענט, איינס איז אז מ'זאל נוצן א היימישע. בעלזער קאר סערוויס, ווער איז דאס? רייז ראז ריז, א היימישע בעלזע קאר סערוויס, שטעל דיר פאר ער איז היימיש און ער איז בעלז און ער האט א קאר סערוויס און אים זאל מען נוצן, רעקעמענדעד ביי בעלז, שומו שמים. און די צווייטע איז דא אן אדווערטייזמענט אז מען זאל קויפן פלייש אינעם כשר'ן בוטשער סטאר, און דאס איז וויינגארטנס, אזא שאנדע וואס חסידות איז געווארן. פאסט א חזיר ווערן פטור. יעדע רבי זאל מאכן א גבאי און א צימער און אריינשטעלן אפאר סייקייעטריסטס מ'זאל אנהייבן צו רעדן מיט יונגע לייט וואס לויפסטו וויי אר יו טשיטן אנדער יור ווייף דו ווייסט אז דו קריגסט עידס ווייסט וואס גייט זיין דו הרג'עסט אוועק דיין ווייב מיט דיינע קינדער מיט א גאנצע משפחה אין מונקאטש די מונקאטש רב האט געלאזט עפעס איינעם א חזיר וואס ער האט געהאט עידס ער זאל קומען נאכדעם ווען יעדער הערט אויף צו גיין אין מקווה. ווייל נאכדעם פילטערט מען עס, דערווייל האט ער מטמא געווען א קינד און דאס קינד איז זיבעצן היינט און א יאר צוריק האט ער שוין באקומען איידס, דער טאטע דינגט אים א פרייוועט מלמד, ער זיצט ביי איין זייט טיש און דער מלמד ביי דער צווייטע זייט טיש, ס'איז א שאנדע רבותי לעטס טאלק אופען, שעמטס ענק נישט, ציעטס ענק אראפ די הויזן אינמיטן בית מדרש, זאגטס דאס טוהן מיר אונז אונטן, ס'איז געווען א איד אין טאהש איך האב אים געקענט, געווען א גרויסער לץ, געשטאנען אינדרויסן אין די מקווה און ער האט אריינגעקטן ביז אריין. גייט איינער צו און פרעגט אים ביסט אזא חזיר א מניוול זאגט ער ארויס דו טוסט דאך עס אין די מקווה סאו וואס ארט דיך אז איך טו עס פון אויבן כ'מיין וואס וואס בעיסיקלי עס גייט דאך אריין די קטנים אין די מקווה און די צווייטער טובל'ט זיך דערין רבותי לעטס טאלק אפען ווייל פון די אלע באהאלטענישן איז נישט ארויס געקומען גארנישט אז מ'עט רעדן אפען מ'עט מיר טרייען צו זוכן א סעלושען יעצט די הו"ד מאכט דייעלאגס נאר מיט ראבייס זיי רעדן נישט צום עולם ווייל אום קלאמפישן דארף די ראביי וויסן וואס ס'גייט פאר. אבער למעשה די ראביי האט דאך מורא פאר זיין אייגענע שאטן. און יעצט אסאך ראבייס זאגן פאר מענטשן וואס האבן פראבלעמען אז זאלן גיין דזשוינען אן ארגענעזעישן אזוי ווי אין ארץ ישראל איז עס הו"ד גראדע דא אין אמעריקע איז נאך נישט דא אזא ארגענעזעישן פארוואס א קוק אהער עס איז דא איין מנוול נחום ראזנבערג פארדרייט א קאפ ס'געשעהט זנות ס'הייבט זיך נישט אן ס'לאזט זיך נישט אויס נו פארוואס זאל מען עפענען אן ארגענעזעישן. דאס אז דער גאלאנטער איז נאכגעלאפן בחורים ווען ער איז שוין געווען לאנג א טאטע פון קינדער און ער איז נאכגעלאפן א שכן אקראס די סטריט מיט אים מטמא געווען יעדן פרייטאג, דאס ווילט עטס נישט גלייבן. און אז מענדל ראבער חזיר אמסטערדאמער האט מיט זיינע אייגענע תלמידים מכשיל געווען ווילט עטס אויך נישט גלייבן. און אז אהרן טייטלבוים דער גרויסער תלמיד חכם האט נישט געוויסט אז א ניס איז פונקט אזא נדה דאורייתא ווען זי איז זעכצן, איי דאנט בעליוו דיס.
איז דאך די רב. כ'הער זאגן ער האט געהאט כי ביום השלישי. ווי האט ער געליינט? ס'האט געפעלט א יוד האט ער געטוישט א ספר תורה הער איך האט עס דריי מאל געטוישט און נאך האט אים א סופר געזאגט וואס ער האט זיך נאך גענומען שרייען וואסערע מין סופרים איז דאס האט דער סופר געזאגט ר' איד ביסט אן עם הארץ דו ווייסט נישט אז שלישי קומט דא אן א יוד ס'א חסר און דער אמת איז איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך ער איז שוין דער גרויסער תלמיד חכם אהרן ער ווייסט נישט אז אויף חסירות און יסיירות טוישט מען נישט קיין ספר תורה אזא מין עם הארץ איז ער, דאס ווייס אפילו איך אפילו נחום ראזענבערג ווייסט דאך דאס. וועגן דעם, דער צעלימער רב האט פארציילט אז זיין טאטע דער ערוגת הבושם האט נישט געגעבן קיין התרת הוראה נאר אז מען האט געקענט הלכות קריאת ספר תורה אויך ווייל דארט איז די איינציגע וואו דו קענסט כאפן דעם רב אז ער איז אן עם הארץ. אהרן איז צו ביזי מיט אלע זיינע שייגעץ שטיק און ארויסשטעלן בריוון וועלכער אינגערמאן ס'האט יא כשר חתונה געהאט און וועלכער ס'האט נישט כשר חתונה געהאט האט ער פארגעסן מעביר סדרה צו זיין שלישי קומט אן א איד און ער האט פארגעסן אז מ'טאר נישט טשענדזשען קיין ספר תורה מ'איז נישט מבייש א ספר תורה נאר וואס ס'האט געפעלט די איד ער ווילסט עפעס וויסן, ס'פעלט דער איד אז מ'נעמט די פראגרעמס פאר די קינדערגארטן יעצט, און מ'נעמט אלע יארן טשעפטער וואן מיט די אלע אנדערע זאכן, און מ'גייט בערכאות, סאו פעלט א איד, האט אים דער אייבישטער געוויזן שבועות, דו ווילסט מקבל זיין די תורה, קיין אידן דא נאכנישט דא ווער ס'זאל עס מקבל זיין, באנדע שקצים מיט א באנדע מהרסי הדת, דאס אלעס וואס איז דא ליידער, דאס האט אים דער אייבערשטער געוויזן. יעצט, ער שרייבט ווייטער דער הוד אז פארטשענעטלי די רבי'ס האבן אויפגעהערט צו שיקן צו קאנווערזשען טערעפי, דאס איז אזא טערעפי וואו מען טרייט אים מסביר צו זיין ער זאל גיין זיך קאנווערטן פון די געי, און זיי האבן זיי אנגעהויבן צו שיקן צו סייקאלעדזשיסט אדער צו רילייעבל פראפעשענעל סאשעל ווארקערס. יעצט די סיטועשען פון האמאסעקשועל אין די חרדי סאסייעטי איז אסאך מאר דיפיקולט, ס'איז אסאך שווערער וועגן די סאושעל אייסעלעישען דעט דעי ליוו אין. דא איז דאך אלעס באהאלטן, דא געשעהט דאך עס נישט, דער טאטע האט געשטופט דעם זוהן הינטן? נע ס'געשעהט נישט, דער טאטע האט א חבר וואס ער גייט מיט אים אין מקווה אפגעשמועסט יעדן פרייטאג און זיי טרעפן זיך, דאס געשעהט. מיר האט איינער דערציילט איך האב מיך געשלאגן מיט זשופניק שפיץ זאגט ער ער איז געווען א בחור אויבן איז דא אזאלכע מקווה'ס וואס פלעגט שוין טובל זיין און ס'איז געגעבן פאר קריפלס מענטשן וואס פעלט א הענט א פיס זיי שעמען זיך צו גיין מיטן עולם אין די מקווה האט מען זיי געגעבן דארט אויך זאגט ער איך מיט מיין חבר האמיר געדינגען יעדן פרייטאג דארטן האמיר באצאלט די צוואנציג שקל און ס'איז געווען א שעה וואס דו האסט געקענט טון וואס דו האסט געוואלט אין א קליינע שמאלע מקווה. דאס איז וואס די גאנצע עדות איז און דאס איז וואס אלע מקוואות זענען, איך זאג ענק נאכאמאל מען דארף אלע מקוואות צושפארן. יעצט זאגט ער ווייטער אז א געי חרדי, א מענטש וואס ער פארכאפט אים משכב זכור א חרדי, קען נישט שעירן זיין סיטועשן מיט א פרענד אין די קאמיוניטי אדער אין די ישיבה ווייל יעדער וועט זיך אפשטויסן פון אים, הגם יענער האט דעם זעלבן פראבלעם, נאר קודם שטויסט ער זיך אפ פון אים. זיינע פעמילי מעמבערס און די ראביי. וויל נישט ער זאל ארויסקומען פון די קלאזעט, קודם ווייל קען זיין די ראביי אליינס האט אים געמאכט ער זאל אזוי זיין, און די פעמילי מעמבערס האבן א פראבלעם מיט דעם. בקיצור, טאמער איז ער פארכאפט נעבעך אין געי צו מ'האט אים עפעס אין א מקווה מטמא געווען איז ער אויף צרות אויף אייביג. יעצט די געי חרדים האבן חתונה צו פרויען, די פרויען ווייסן גארנישט דעם יונגערמאן'ס סיטועישן, און זיי לעבן א דאבל לייף יארן יארן, און ס'קומט צו אן ענדע וואס דאס ווערט אים אויך שוין נמאס. און נאכדעם באצאלן זיי א מורא'דיגע מענטל פרייז, באצאלן א געפערליכע פרייז. כ'ווייס אז מ'האט איינגעזעצט דא דעם בדחן שווארץ, האט ער געשריגן צום דעטעקטיוו, איך לויף נאך דרייסיג יאר בחורים, פרעגט אים דער דעטעקטיוו צו וואס זאגסטו דאס מיר, דו דארפסט דאך דאס באהאלטן, זאגט ער איך בין סאו פעד אפ, ווען דו נעמסט דיין גאן פון די טאש און דו שיסט מיך טוסטו א מצוה. זיי זענען אויך נישט צופרידן מיט זייער לייף סטייל. יעצט האט ער עס מורא צו פארטרויען פאר זיין ווייב ווייל זיין ווייב האט גראד ברוגז זיין ווייל איך פארשטיי נישט דו האסט אזא שיינע פרוי ווי איך און דו ביסט בוגד אין מיר דו גייסט זוכן עפעס איינעם אין די מקווה עפעס א חזיר סאו דאס איז א טעריבל סיטועשאן וועגן דעם האב איך געזאגט נאך יארן צוריק פאר כ'האב געוואוסט אז ס'איז סיקסטי עיט פערסענט כ'האב געוואלט מסביר זיין אז מ'זאל פארשטיין נישט חלילה אז סיקסטי עיט פערסענט פון ארטאדאקסישע אידן זענען געי חס ושלום. לא מיניה ולא מקצתיה, אונז האמער אפאר חזירים אינגאנצן. די ווארט איז אז סיקסטי עיט פערסענט פון די עלף הונדערט און זיבן און פופציג וואס זענען געקומען פאר העלפ, פון די זענען סיקסטי עיט פערסענט מעריד. דאס מיינט אזוי, אז ס'איז דא, לאמיר זאגן א ראונד נאמבער, טויזנט מענטשן וואס זענען געקומען פאר העלפ, איז דא זעקס הונדערט און אַכציק מענטשן פון די, איר הערט? זעקס הונדערט און אַכציק מענטשן וואס זיי אינדזשויען ביידע וועלטן, זיי אינדזשויען צו האבן א ווייב מיט קינדער און זיי רעיזן א פעמילי, און זיי אויך אינדזשויען אביסל אוטסייד סעקס מיט א בחור צו מיט אן אנדערן יונגערמאן צו מיט אן אנדערן עלטערן איד. רבותי, ס'איז מיינד באגלינג די פיגערס, רייט? דעטס וואט וויער אין פאר. און איך וויל זאגן אז איך האלט אז עס איז נאכנישט עקיורעט פיגערס ווייל איך געדענק ווען איך בין ארויסגעקומען מיט אכט ניין יאר צוריק אז סאיז דא משכב זכר די מלמדים טאטשען קינדער האט יעדער געזאגט סאיז שקר סאיז ליגענט סאיז ליגענט קיינער האט דערפון נישט געוואלט הערן היינט ווי דו זעצט דיך אראפ זאגט איינער יא ביסט גערעכט מיך האט מען אויך געטאטשט אלס אינגעל מיך אויך מיך אויך מי טו מי טו מי טו יעצט איך האלט אז די עלף הונדערט און פלאס נאך טשעינדזש דאס איז נאר די וואס זיי האבן שוין נישט קיין בושה ארויסצוקומען ווייל זיי פילן זייער בראך, און איך האלט נאך א זאך אז ס'מוז נישט זיין אז ס'איז נאר סיקסטי עיט פערסענט, ס'קען זיין ס'איז ניינטי פערסענט אויכעט, נאר נישט יעדער איז ווילינג זיך צו עקספאוזן דעם ערשטן טאג, איך האב געהאט איינעם, כ'האב אים געזען ער איז אביסל צופידלט און ער האט געהאט פראבלעמס אין שלום בית, פרעג איך אים זאג מיר איינער האט דיך געטאטשט? זאגט ער קיינמאל נישט. פיר יאר שפעטער זאגט ער ליסן כ'זע אז פאר העלפ פורפעסעס מוז איך ארויסקומען מיטן אמת וויל איך דיר זאגן יא מיין מלמד האט מיט מיר געמאכט מציצה בפה איך האב עים געמוזט מאכן מציצה בפה ליידער ליידער סאו ס'נאכנישט זיכער אז די פערסענטידזש פון סיקסטי עיט פערסענט פון די וואס זענען געקומען פארווארד איז ריכטיג קען זיין ביי די ענד אוו די דעי וועט מען נאך האבן אסאך א גרעסערע פערסענט. ס'איז יעצט אויך געווען א מורא'דיגע פאל, ס'איז דא א מקווה, ס'הייסט דער גארליצער מקווה, ס'איז אויף נאנטער צו פיפטין ביי פארטי סעקאנד סטריט, קאלט מען מיך אפ איינער א בחור, זאלסט וויסן אז די חברה, דאס וואס דו זאגסט אז זיי זענען קלוג, זיי האבן אזאלכע פאטענטן צו כאפן, אונז זעמער נישט גענוג קלוג? מ'קען דאך נישט צוגיין היינט צו א יונגל צו צו א בחור און זיך אריינשטופן אינעם, ווייל דאס בחור'ל און דאס יונגל וועט שרייען חזר מניוול, דאס האט דאך שוין נחום ראזענבערג אויסגעלערנט. האבן זיי א נייע פאטענט, ער גייט אריין אונטערן וואסער דא אויף די עק מקווה און ער געט א קום ארויף אויף די אנדערע זייט און געט א רייב זיך אריין אין דעם בחור, דערנאך זאגט ער אוי אנטשולדיגט, ס'איז דא דא אין וויזשניצער מקווה א גרויסער תלמיד חכם האט עס אויך געטון, איך זאג שוין נישט זיין נאמען היינט ווייל מ'האט אים אפגעשטעלט, ס'פעלט נישט אויס סתם אזוי איינעם צו באליידיגן יעצט, און דאס איז א מורא'דיגער מורא'דיגער פראבלעם, ווייל איך האב ענק געזאגט מ'דארף וואטשן, איך האב געזאגט פאר די פרויען פארט נישט אין קאנטרי אליינס, דיין מאן האט דא וואו זיך צו אינדזשויען. האט יעדער געלאכט, ס'איז אסטראנאמיקל נאמבערס, און זיי זאגן אויס שוין היינט, זיי האבן שוין נישט קיין מורא, ס'איז שוין ביי דעם אלעס איינס זיין לעבן איז פאריבער, שטעל דיר פאר, א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט איז ער ביזי ווען ער וועט כאפן דעם בחור צו ווען ער וועט כאפן דעם אינגערמאן און שמועסט זיך אפ מיט אים, און זיי גייען אין מקווה און ער שטייט אויף און ווען איינער קומט אריין לויפט ער שוין היינט אוועק, אמאל האט מען דאך נישט געדארפט אוועקלויפן. סאו די גארליצער מקווה האט מיך אפגעקאלט איינער א בחור אז מ'איז דארט מטמא מענטשן, בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט דעם גארליצער זון כ'האב עס אים פארציילט זאגט ער מ'וועט נעמען קער, בקיצור זיי האבן אפגעקאלט דעם בחור און זיי האבן אים געפרעגט וויאזוי זעהט יענער אויס האט ער זיי אויסגעמשל'ט ווייל ער האט א הידען קעמערע א צוויי הידען קעמערעס אבער איך האב אים געזאגט נארמאל וואלט איך נישט ארויף געלייגט די מקווה אויב זיי זאלן עס פאררעכטן דעם פראבלעם אבער אזוי ווי איך האלט זיי זענען ליגנערס לייג איך יא ארויף מ'זאל זיך וואטשן מ'זאל דארט נישט אריינגיין. דארט איז געווען דער סאמעט, סאמעט איז דארטן געווען, כ'ווייס נישט צו ער איז נאך היינט דארט, ער פלעגט קומען, אלע בחורים האבן געווארט אויף אים, ער האט יעדן געגעבן געלט, ער האט געהאט, מיר האט דערציילט איינער, ער האט געטראפן א עקס רעיטעד ווידיאו באהאלטן דארט אין טוילעט, האב איך געמיינט ווייל ער האט מורא געהאט ארויסצוגיין דערמיט, זאגט ער מיר ניין, ער האט עס געלאזט פאר אן אנדערן, א באנדע חזירים. איז. איך האב געבעטן אז מען זאל אראפ רופן דעם בחור ער זאל ווייזן אויף די ווידיאו ווער יענער איז. ניין, מיט די פאות אראפגעלאזט אין די מקווה איז עס נאס איז אנדערש, האלט איך אז ער פאפט מיך אויך אויס, איז וואס וויל איך יעדן אבער אויפ'ן בוידעם וויל איך יעדן מודיע זיין אז דו ווילסט דיין קינד זאל ווערן ניזוק אדער אז דו זוכסט סעקס גיי אין גארליצער מקווה. מען טאר גארנישט טון, ס'איז טאקע דא הידען ווידיאוס, אבער מען טאר גארנישט טון. דאס וואס זיי זאגן זיי האבן אפגעקאלט יענעם, זיי זענען ליגנער, זיי קענען אפילו נישט יענעם, און בשעת ווען איך האב זיך געקריגט מיט זיי האבן זיי מיר פארטרויט אז די לעצטע זעקס וואכן האט מען ארויסגעווארפן נאך צוויי בחורים פון דארט, סאו גארליצער רב, קענסט אויך אראפגיין, וועסט דיך אינדזשויען, וועסט האבן א געי קלאב, שטעל ארויס אביסל ליקער אויך מען זאל קענען טרינקען פאר מען גייט אריין. כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, אט די וואך, איך גיי דאך אין סקול צו לערנען וועגן טשיילד אביוז, עטס פארשטייטס זיך אליינס ווען נישט קען איך נישט האבן קיין האטליין, איך מוז דאך מסביר זיין וואס גייט פאר, האב איך געלערנט יעצט א מורא'דיגע זאך, ס'דא מענטשן וואס ווערן זייער בארירט דערפון, ס'דא וואס ווערן אינגאנצן נישט בארירט, ס'דא מענטשן וואס ס'נעמט זיי אראפ פון די גלייכגעוויכט, האב איך יעצט געלערנט אז די סטאדיס זאגן אז נײַנציק פראצענט פון די אלע מענטשן וואס מ'האט גראד אפאלעדזשייזט צו זיי, פאר מ'איז נאך געגאנגען אין קאורט פאר. און מ'איז געגאנגען גראד, מ'האט אפאלעדזשייזט, די מענטשן האבן געקענט פירן ווייטער א צובראכענעם אבער א גאנץ א גראדן לעבן. די מעין פראבלעם פארוואס מ'ווערט אזוי צושאסן ווען מ'אטאקירט איינעם סעקשועלי איז וועגן דעם ווייל מ'מאכט נאך דאס קינד פילן ווי א פול אדער מ'סטראשעט אים מיט אים הרג'נען אדער מ'שטעלט זיך אויף אין קאורט און זאגן אזוי ווי קאלטבליטיג ווי דער חזר ברוך מרדכי צו ווי דער אנדערער חזר וועבערמאן האט געזאגט כ'ווייס אינגאנצן נישט וואס זיי ווילן פון מיר. און וועגן דעם זאגט מען, די רימארס מאכט העלפט פון די פון די רפואה. ווען זיי שטעלן זיך אויף אין קאורט און זיי געבן ארויס זייער וויי געשריי, מען טרעפט זיי גילטי, ווערן זיי אלע געזונט. סאו דאס האב איך ענק געוואלט זאגן, אז נישט גענוג האסט דאס קינד דא געהארגעט, זיי אים נישט מצער נאך מער פון דעם. זאג נאך, איך ווייס נישט ווער ער איז, צו די שיקסע איז א זונה, זי וויל געלט, שעים אן יו. דאס האט ענק די תורה געלערנט אלע יארן, די שאלה איז עטס האטס געלערנט תורה אבער וואס האט ענק די תורה אויסגעלערנט? סאו רבותי דאס איז א מעסעדזש פאר די פרויען, דו ביסט א אידישע טאכטער יו טרייענג טו בי גוד באט ליסן יור האזבענד העז אדער טינגס אין מיינד, שטייט ביי יונתן בן עוזיאל שכל עוף הפורח מיד נשרף, וועגן דעם גייט מען דארטן ביי שידוכים, ווייל יונתן בן עוזיאל איז מסוגל צו שידוכים, ווייל די אינגעלייט האבן פייגעלעך אין קאפ, פייגעלע מיינט משכב זכר, סאו איף יו דאנט נאו אבאוט איט ביסטו אן אינעסענט וויקטעם וואס ער דיפרייווט דיך פון די עונה וואס ער איז מחויב דיר צו געבן, און אפילו ווען ער געט עס דיר שוין קומט ער און ער לויפט אוועק, מיר האבן דערציילט אסאך פרויען, דער מאן קומט אזוי ווי נישט אינטערעסירט, אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך די הנהגות פון ר' לעזער הגדול. סאו לאמיך דיר זאגן רבי אליעזר הגדול איז געווען א צדיק א קדוש עליון טאמער דיין מאן פירט זיך אויף די הנהגה האט ער אדער א מיסיס אין די זייט אדער א זכר אין די זייט אוט אוו סעווען קאלס דעט איי העד איז אלע געווען אמת יעדער האט געהאט אן אנדערן אין די זייט ווייל די פרוי האט אנגעהויבן נאכצוקוקן דער מענטש וואס ער דארף שוין נישט קיין פרוי איז ווען ער ליגט שוין אין קבר ווען ער ליגט שוין טויט ער מוז נישט זיין אין קבר באגראבן ווען נישט פייגערט ער נאך א פרוי דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט גזירת מלך אזוי שטייט אין די גמרא. א פרוי איז פול מיט בלוט, און והכל רצים אחריה, ס'א גיגית מלא דם והכל רצים אחריה. ווען א מאן פירט זיך הנהגת ר' לעזער הגדול, בפרט נאך פון די צוואנציג ביז די פערציג, זאלסטו וויסן ער האט אינדערזייט עפעס א מקווה, א בחור, א מעשה, א געשעפט. שוין, דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי צוגעלייגט ווייל עטס מאכט זיך די אלטע אזיאטישע, נישט, אקעי, צו דעם ס'נישט אמת. יעצט וויל איך ענק זאגן ס'איז אמת און ס'איז שוין געשריבן אין די צייטונגען און די ארגענעזעישאנס גייען ענק אויסזאגן אז אלעס וואס כ'האב געזאגט איז געווען אמת און ווען עטס וואלטס ווען געהענדלט די זאך ווי עס דארף צו זיין מיט צוואַנציק יאר צוריק וואלט נישט געווען צוואַנציק דורות געפאלן שעים אן יו רבנים ימח שמם וזכרם פון יעדן איינעם וואס ער האט געשטערט און פון יעדן איינעם וואס ער האט נישט מיטגעהאלטן שעים אן יו אלל. שוין ווען איך האב געעפנט דעם האטליין, איך האב דעמאלטס געזאגט, ביי די פיפטע צו די זעקסטע וואך אז די אינגעלייט לאזן איבער די ווייבער אין קאנטרי און זיי זינדיגן דארטן און די מענער זינדיגן דא, איז די משמרת הצניעות האט אנגעקאלט, אה, מ'טאר אים נישט צולאזן, די די תמימות'דיגע מיידלעך הייבן אן צו ווערן אויפגעקלערט, אה, האסט געוואלט זיי זאלן זיצן תמימות'דיג און האבן יעדעס יאר א קינד, זיך מוסר נפש זיין ברענגען קינדער אויף די וועלט, און דו וועסט ארום לויפן מיט אלע זונות און מיט אלע. זכרים, און דו וועסט אהיים ברענגען אלע מיני הערפיס מיט אלע קראנקייטן, און נאכדעם וועט נאך די קינדער אויכעט ליידן פאר דעם, ניין ניין ניין ניין, דא גייט נישט זיין מער קיין תמימות, דו ווילסט גיין זינדיגן? זאג דיין ווייב ליסן איך בין קראנק איך גיי זינדיגן, אדער ווילסטו גיין פאר העלפ אדער זאל זי דיך איבערלאזן, עניוועי, דאס איז געווען א צוגעלייגטע אן עמורדזשענסי, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת שלח, שלח לך אנשים ויתורו. יעצט ס'דא א קשיא, שטייט שלח לך אנשים, זאגט דער קאצקער, דאס מיינט שיק אוועק דאס מענטשליכקייט, ווייסט, די יעקישקייט, די מענטשליכקייט, איז דא אבער א אנדערע, איז דא אבער א אנדערע פסוק וואס שטייט ואנשי קודש תהיון לי, עס זאל זיין הייליגע מענטשליכקייט, אנשי מענטשליכקייט. איז וויאזוי קומען די צוויי פסוקים אינאיינעם? אדער זאל מען זיין מענטשליך, עטיקעט, אדער נישט. איז די תירוץ איז ס'איז זייער פשוט, אנשי קודש תהיון לי, הייליג מענטשליכקייט, נישט יעקיש מענטשליכקייט, נישט סתם יענעם אראפצורייסן, דאס זאל זיין דיין מענטשליכקייט, נאר הייליג מענטשליכקייט, הייליג וואס האלט אויס על פי תורה, און דאס איז א זאך וואס אונז האמיר נישט, אונז האמיר ליידער קיינמאל נישט געלערנט מיט די קינדער, מיט די תלמידים. וויאזוי מ'איז א הייליגער מענטשליכקייט. די חפץ חיים אויף שמירת הלשון איז אינגאנצן נישט דא אין רוב חסידישע ישיבות, און איינער האט מיר דערציילט ער פון די אלטע נייטרא תלמידים, זאגט ער אז ווען דער הייליגער גערער רבי דער בית ישראל איז אוועק האט מען געטאנצט, מ'איז ארויס מיט א טאנץ באבוד רשעים רנה, מ'האט געמאכט א ניגון דערויף. מיר האט דערציילט א איד, ער איז אריין צו אונזער הייליגן רעבן צום דברי יואל, און ער האט אים געזאגט, ס'איז געווען דעמאלטס י"ב חשון, איז ער אריין מיט א שמחה צום רעבן, פי, דער רבי ווייסט טשעבינער רב האט געפייגערט, דער רבי איז אזוי בלאס געווארן, אז דער איד האט שוין נישט געוויסט וואו ער טרעפט זיך דאס פלאץ. דא האט ער געמיינט ער קומט זאגן פארן רעבן אויף כאילו ער איז דעם רעבנס ווי מען זאגט איז געווען א א בעל פלוגתא מיטן רעבן, ער האט זיך דאך געקריגט, ער האט געשריגן אז אין ארץ ישראל זאל מען גיין צו די בחירות צו די וואלן, און נישט נאר געזאגט מען מעג גיין, ער האט געזאגט ס'איז א חוב קדוש, פון דעסטוועגן דאך האט דער רבי געוויסט טשיבינער רב איז טשיבינער רב, דו קענסט אויף אים נישט זאגן געפייגערט, דער רבי איז געווארן בלאס ווי די וואנט, דער רבי געבט אים א זאג, וואס? אזא שפראך נוצט מען? ער האט געמיינט אז דער רבי איז געווארן בלאס ווי די וואנט. ווייל טשיבינער רב איז אוועק? ניין, טשיבינער רב איז געווען אן עלטערע מענטש, ער האט זיך זייער שיין אפגעלעבט זיינע יארן, און בכלל עלטערע מענטשן נעמען אסאך גרינגער ווען אן אלטער מענטש גייט אוועק, ווייל ער ווייסט ער איז שוין אויך אויפן זעלבן וועג. דער רבי האט אים געזאגט, און מען האט געזען פונעם רבי ער איז נישט בלאס געווארן ווייל ער האט אים געזאגט טשיבינער רב איז אוועק, ער איז בלאס געווארן האט אים געפרעגט וואס אזאלכע ווערטער רעדט מען? מען האט צעווילדעוועט די פערד און זיי האבן נישט געוואוסט ווי איין און ווי אויס. אויף רבי אהרעלע דעם קדוש אהרן. דער רבי האט אמאל געוויינט, מיר האט דאס פארציילט ר' בנימין הערש בערקאוויטש, דער רבי האט געוויינט, איך האב געצאלט בחורים שפעזן פון תל אביב אויף ירושלים זאלן זען ווי א ערליכער איד פירט אפ א שבת, צו ער זיצט ביי א טיש, צו ער דאווענט. אלל אוו א סאדען איז ער געווארן אן אויסגעוועפטער שייגעץ, און נאך אזאלכע זאכן וואס מען האט צוזאמגערעדט. ס'איז דא צוויי זאכן רבותי, ס'איז דא א מלחמה של תורה, און ס'איז דא א מלחמה פריוואט. א מלחמה של תורה גייט, ר' יוחנן האט זיך געקריגט מיט ריש לקיש, אביי האט זיך געקריגט מיט רבא'ן, און ר' שמעון בן יוחאי האט זיך געקריגט מיט ר' יודא'ן. ווער ס'לערנט אסאך משניות ווייסט אז אין טהרות איז ר' יוסי דער בראוקער, ר' יודא האלט אז ס'טמא און ר' שמעון האלט ס'איז טהור, רבי יוסי זאגט אזוי, אויב אזוי איז אזוי. דאס איז געווען אלץ מחלוקת לשם שמים, מחלוקת שמאי והלל, אונזערע מחלוקת'ער דא איז אלעס לשם שמים ביי די גרויסע צדיקים, אבער דו ראצער דו דארפסט וויסן איין זאך, דו דארפסט פאלגן וואס דיין רבי זאגט, מיר האט דערציילט איינער פון אונזערע מלמדים רבי אהרן פאללאק, כ'האב עס פון אים אליין געהערט. ער האט געזאגט אז סאיז דא עפעס א בעלזער אינגעלייט האבן עפעס ארויסגעגעבן עפעס רצועות וואס איז אסאך בעסער ווי די געווענטליכע רצועות אבער רבי אהרן פאללאק האט געזאגט פארן רעבן איך קען עס נישט ניצן ווייל ער איז א בעלזער ער גייט דאך צו די בחירות האט אים די רבי געזאגט דאס איז נישט דיין פראבלעם פרעג אים פארוואס ער גייט ער גייט ווייל ער פארשטייט אזוי צו ער גייט ווייל זיין רבי האט אים אזוי געזאגט טוט ער האט אים רבי אהרן געפרעגט יענער האט געזאגט איך האב גארנישט מיט די גאנצע זאך איך בין א סופר איך מאך רצועות מיין הייליגע רבי האט אזוי געזאגט פאלג איך אזוי האט יענער געזאגט דער סופר אז דער בעלזער רב האט אזוי געזאגט האט דער רבי געזאגט רבי אהרן ניץ עס איך האב עס אליין געהערט דאס איז זאכן נישט איך האב עס געליינט אין מושיען של ישראל און אין עזריאל גליק'ס מעשה ביכלעך עס האב איך געהערט פון רבי אהרן פאלאק אליין יעצט דאס איז וואס אונז דארף מיר וויסן. הייליג מענטשליכקייט, מען דארף זיין מענטשליך אבער אויף א הייליגן נוסח, נישט סתם פליקן, באליידיגן יענעם. דעם רבי'ן איז געגאנגען אין לעבן וועגן די בחירות און וועגן די שיטה קעגן ציונות, דער רבי איז דאך געווען אזא לוחם א לייב, דער רבי האט אמאל געזאגט איך בין געקומען אויף די וועלט נאר אויף דאס מתקן זיין מען זאל נישט פארכאפט ווערן, דעסוועגן דאך עפטער אלל סעט ענד דאן ווען ער האט זיך משדך געווען מיט וויזשניץ, דער סיגעטער געווארן א מחותן מיט ר' משה'לע די וויזשניצער רבי'ן, האט די רבי געשריבן, אונזער הייליגער רבי האט געשריבן א מזל טוב פאר רבי חיים מאיר, ער האט נישט געשריבן ימח שמו וזכרו, בחירות גייער, שיקער, פרעסער, זיך אנשיקערן און טאנצן, די אלע זאכן וואס מ'האט ביי אונז צאמגערעדט אויף אים, ער האט אים געשריבן זייער א שיינעם טיטל פאר מקדושים, ער איז א שיינקייט פון הייליגע, פון א הייליגן אפשטאם, יעצט די קנאים האבן עס נישט געקענט ארויסשלינגען האבן זיי געזאגט דער רבי האט.

און ווייל ער האלט נישט אזוי ווי דו מיינט נישט אז ער איז אינגאנצן אפגעפרעגט, ער איז נאך א שומר שבת, ער איז נאך א שומר תורה ומצוות, און דאס זאגט ער דער פסוק, שלח לך אנשים, זאלסט אוועקשיקן מענטשליכקייט, מען דארף זיך אמאל מלחמה האלטן, אבער אנשי קודש תהיון לי, הייליג מענטשליכקייט זאלט עטס האבן, ברעכט נישט יענעם אראפ אינגאנצן פון קאפ ביז פיס. יעצט קומט, איז דורכגעגאנגען א פרשה מיט רבי עקיבא ותלמידיו, יעצט. קומט אויכעט אביסל שווערע צייטן, יומי דדינא קומט יעצט, קומט יעצט צוויי חדשים פון תמוז און אב, תמוז און אב שטייט אין בני יששכר, דאס איז די חודש העינים, דאס איז צו די חודש ווי מען דארף זיך אנהייבן אפצוהיטן די אויגן, ס'שטייט פון ארי הקדוש והימים ימי ביכורי ענבים, די מרגלים זענען ארויס כ ט סיוון. זענען זיי ארויס. זיי האבן אנגעהויבן צו גיין אין תמוז. שטייט פון ר' שמשון אוסטרופאליע, והימים ימי ביכורי ענבים, זאגט ער ביכורי איז לשון בכור, ס'איז די אותיות פאר ענבים. וועלעכע אותיות איז פאר ענבים? ענבים איז עין, נון, בית, יוד, און א ענדע מם. פאר א עין קומט א סמך, פאר א נון קומט א מם פאר א בית קומט א אלף, און פאר א יוד קומט א למד סמך מם אלף למד, סמאל הרשע איז שולט אין די צוויי חדשים, וועגן דעם איז געווען די צוויי בית המקדשן זענען חרוב געווארן אין אב און אין תמוז איז געווען ווען מ'האט ארומגעלאגערט ירושלים און אזוי ווי מ'וועט שוין רעדן מער באריכות. איז ווען די מרגלים גייען נישט ארויס כ ט סיוון ס'הייסט אז זיי וואלטן ארויס געגאנגען. ווען ס'איז אריבער געגאנגען אין תמוז וואלט דאס אלעס נישט געפאסירט, וואלט נישט גערעדט קיין שלעכטס און אונז וואלט מען נישט געזעסן נאך היינט אין גלות. יעצט רש י זאגט למה נסמכה, פארוואס שטייט נאנט די פרשת מרגלים צו די פרשת מרים וואס זי האט אויך גערעדט אויף משה רבינו לשון הרע? זאגט רש י ווייל זיי האבן געזען וואס פאר אן עבירה ס'איז צו רעדן לשון הרע, זיי האבן געמוזט אויפהאלטן כלל ישראל זיבן טעג ביז מרים איז געזונט געווארן און במילא. האבן זיך ווען געדארפט אפלערנען א מוסר אז מ'טאר נישט רעדן לשון הרע, און זיי האבן זיך נישט אפגעלערנט א מוסר. יעצט, דער ילקוט שמעוני זאגט לייגט צו אביסל טיפערע, ווען מ'וואלט נישט אויפגעהאלטן די אידן זיבן טאג פאר מרים וואלט נאך די מרגלים ארויסגעגאנגען נישט כ ט סיוון, נאר אפאר טעג פאר כ ט סיוון וואלטן זיי זיך שוין אריינגעקומען אויף ארץ ישראל נאך אין חודש סיוון. וואלט דער סמך מם נישט שולט געווען, ממילא וואלט עס געווען, וואלטן זיי נישט געווארן פארפירט נעבעך מיט די אלע שלעכטס וואס זיי האבן צוזאמגערעדט אויף ארץ ישראל. יעצט וואס מיינט דאס פאר אונז, עס קומען חדשים ווי מען הייבט אן ארומצושלאגן זיך איינער מיטן צווייטן, יעדער האט זיך זיינע וועגן וויאזוי ער געבט זיך אויס די היץ, די חמסין, ס'קומט בין הזמנים אויכעט, און אב איז ביי די ליטווישע בין הזמנים. בקיצור, מען דארף וויסן וויאזוי אומצוגיין מיט א חבר, מען זאל מען זיך אפלערנען פון די תלמידים פון רבי עקיבא, מען זאל מען זיך אפלערנען פון מרים הנביאה וואס האט גערעדט לשון הרע, מען זאל מען זיך אפלערנען פון די מרגלים, ווייל יעצט אין די צוויי חדשים איז דער סמך מם זייער שטארק. ס'איז דא אין אסאך מחלוקת וואס ס'גייט פאהר, שרייט יעדער ער מיינט עס לשם שמים, כ'האב ענק שוין געזאגט, יעדער מענטש שטעלט זיך אראפ נאך א מחלוקת און מ'נעמט זיך צו טראכטן העי וועיט ע מינוט וואס איז דא געשעהן, וועט ער ארויסקומען אז ער געדענקט אפילו נישט אויף וואס מען האט זיך אנגעהויבן צו קריגן, קיינער מיינט עס נישט לשם שמים. כ'האב אמאל געהערט פונעם טאהשער רעבן, כ'האב עס אליין געהערט פון אים, אין טאהש איז מען דאך געווען קאסאן, און די קאסאן איז דאך געווען אן איידעם ביים טאהשער רעבן ביים אלטן, און ס'איז געווען מורא'דיגע מחלוקת צווישן קאסאן און סיגוט, געווען גרויסע מחלוקת, ווי יעדער ווייסט פון דעם, א וועלטס מחלוקת געווען, על כל פנים. איינמאל איז געווען די יארצייט פונעם הייליגן ייטב לב, און דער קאסענער איז געווען א תלמיד פון ייטב לב, ער האט זיין מחלוקת געווען מיטן קדושת יום טוב, און זיי האבן זיך געטראפן פונקט די זעלבע צייט ביים הייליגן ייטב לב'ס ציון. עס איז געגאנגען דער קאסענער און ער פרעגט דעם קדושת יום טוב, זאג מיר, די מחלוקת איז לשם שמים צו נישט? א הייליג פלאץ איז געווען זיין טאטנ'ס. מקום קבורה האט ער נישט געזאגט איין ווארט וואס איז נישט געווען אמת, ער האט זיך גענומען טראכטן אפאר מינוט און ער גיבט זיך א רוף אן, אנפאנג איז עס געווען לשם שמים, יעצט איז עס אזוי ארויס פון די גלייזן אז ס'איז אינגאנצן נישט לשם שמים, דעמאלטס האט אנגעהויבן די מחלוקת צו ווערן אביסל שוואכער, און יעצט האט זיך עס ארויסגעגליטשט, סאו מחלוקת איז זייער זייער א שווערע זאך. על כל פנים, נעקסטע וואך וועט אויך גיין מחלוקת קורח. נאך רעדן וועגן דעם, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא מסכת ברכות, דף למד ב עמוד א', שטייט אזוי, ס'איז דא א מעשה בחסיד אחד, א חסיד, און דער חסיד האט געדאוונט אין עפעס א וואלד, איז אדורך געגאנגען דער פרץ צו דער מלך, און ער האט געווען אזוי פארטיפט אין דאווענען האט אים אפילו נישט באמערקט, און ווייטער געדאוונט, בקיצור ווען ער האט אפגעענדיגט צו דאווענען פרעגט אים דער פרץ צו דער מלך, איך בין דאך דער פרץ און דער מלך און דו האסט דיך נישט אפגעשטעלט מיר צו זאגן א גוטן טאג צו באגריסן? דו ביסט חיוב מיתה! האט ער אים געזאגט, אדוני המלך, לאמיך דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט וואס איך האב יעצט געטון? איך האב גערעדט צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איך האב גערעדט צו סאך העכערס פון דיר, איך האב גערעדט צו א מלך וואס ער לעבט אייביג און אין זיין הענט איז מציל צו זיין א מענטש פון טויט, אין זיין הענט איז צו הרג'ענען א מענטש, ער טוט אלעס. איך זאָל גײן מפֿסיק זײַן װען איך רעד צו אַזאַ מלך? האָט ער אים געזאָגט, אָ, פֿאַרשטײט זיך! און ער האָט אים אַהײם געשיקט. שטײט דאָרט אין דער לשון הגמרא אַז ונפֿטר אותו חסיד לביתו לשלום. יעצט װאָס איז דאָס טײַטש? אַז ער אים האָט ער איז נפֿטר געװאָרן אַהײם, מ'האָט אים געפּטרט, דער קעניג האָט געזאָגט קענסט רואיג אַהײם גײן בשלום. אַזױ מײנסט? נישט דאס איז די פשט. קען זיין ס'איז יא די פשט, אבער ס'איז דא א טיפערע פשט. אין ספר פלא יועץ, ענף שמירה, זאגט דער פלא יועץ מורא'דיגע ווערטער. הערט וואס ער זאגט. דער פלא יועץ זאגט, דער חסיד איז אהיים געגאנגען לעבעדיגערהייט, און ונפטר אותו חסיד לביתו, און ער איז דארט געשטארבן. ער איז נפטר געווארן. פארוואס איז ער נפטר געווארן? זאגט ער, ווייל. דער אייבערשטער האט אים צוגענומען זיין לעבן, ווייל ס'שטייט ושמרתם מאוד לנפשותיכם, און ער האט דאס נישט געטון, ער האט געזען אז דער קעניג איז דארט צו דער פרץ איז דארט, ער וואלט דאן געדארפט אפשטעלן זיין דאווענען און ענטפערן פארן פרץ. יעצט אפילו אין דאווענען געפינען מיר אונז אויך צו א חילוק צו א נחש איז כרוך על עקביו צו א עקרב, ווען מ'מעג יא מפסיק זיין און ווען נישט, מ'קען נישט וואקן, אויף א איין ליניע אין עבודת השם, מען דארף וויסן ווי איין און ווי אויס, איז די זעלבע דא אויכעט, ווען דו גייסט דיך שלאגן מיט איינעם דארפסטו זיין זייער געווארנט און זייער אויפגעפאסט אז וואס דו טוסט איז א מיליאן פראצענט לשם שמים, ווייל טאמער טוסט עס נישט לשם שמים איז שפילסטו דיך ארום. מיט די ושמרתם מאוד לנפשותיכם אויכעט, למשל די חיות דא, אפילו די פרומע די סאטמארע די היימישע, די האבן געהארגעט מענטשן נאך אינדערהיים אויך, די בעלזע האבן אויך געהארגעט, מ'האט געזאגט מען זאל זאגן קיינעם ארויס, זיי פאר זייער גלויבונג, האבן זיי געהארגעט מענטשן, און זיי האבן עס געטון בצדק, זיי האבן עס נישט געטון פאר פאליטיקס, זיי האבן באמת געהאלטן אז רב ישכר דוב בעלזער צו רבי אהרעלע בעלזער צו דער דברי יואל. איז דער צדיק וואס פאר אים דארף מען זיך מוסר נפש זיין, אבער זאלסט אלץ געדענקען די גמרא אין די בעקגראונד, אין די בעקגראונד זאגט די גמרא איין ווארט ושמרתם מאוד לנפשותיכם, עניוועי, מיר האבן דערציילט אסאך מענטשן קומען זיך אויסרעדן, דער האט געטשעפעט מיט די פריעריגע רעבעצן, ער האט באצאלט מיט בלוט, איינער דערציילט מיר אז דריי קינדער זענען נעבעך אוועק, ער האט געטשעפעט מיט אן אנדערן, און די אלע זאכן האט ער נישט גערעכט. איי דער סיגוטער האט אנגעמאכט אז זי איז א מכשפה? דאס איז געווען ווייל ער האט נישט הי וואנטעד טו פייט פאר היז רייטס, נישט וואס על פי הלכה מעג מען אזוי פייטן אויף פאר די רעכטן, אבער על כל פנים דו ביסט זיכער נישט קיין מחותן און דעס זאלט עטס אייביג געדענקען. יעצט וויל איך אביסל אריינגיין צו אונזער מלחמה, איך וויל צוקומען דא צו די מלחמה. צו מיר זענען צוגעקומען קינדער, איך בין נישט געגאנגען צו זיי. צוגעקומען קינדער און זיי האבן געזאגט הרב נחום מען טאטשט און איך האב געמיינט אזוי ווי ביי אונז אין חדר מען האט געטיילט פראסקעס האב איך זיי געפרעגט גרעפיקלי וואס הייסט מען טאטשט ווי טאטשט ווען טאטשט איז אויסגעקומען אז דער רבי קען זיך ערלויבן זעקסע ביינאכט ווען יעדער גייט אהיים ווינטער ס'איז טונקל שוין אין דרויסען קען ער זיך ערלויבן אראפצוציען די הויזן און מאכן משכב זכר און מאכן הוצאת זרע לבטלה. טלה האט זיך געקענט ערלויבן צו מאכן מציצה בפה, ס'איז א זאך וואס כ'האב אמאל נישט געקענט אזוי רעדן דערפון ווייל יעדער האט געהאלטן ביסט משוגע, דערווייל היי ברוך מרדכי האט עס אויך געטון. עניוועי, סאו עט די ענד אוו די דעי, יעדע דירטי עקט אוו סעקס איז געטון געווארן מיט אונזערע קינדער אין די חדרים. נו, אז די קינדער קומען און זיי זאגן, דאס און דאס געשעהט, איז דאך נישט מער ווי נאטירליך. נארמאלע זאך, אונז האמיר דאך אן ערבות, און איך בין דאך בכלל. א זייער א פוילער מענטש, און איך בין שוין געווען דעמאלטס ריטייערט, האב איך געקלערט, ליסען, איך גיי טוהן וואס מען דארף צו טוהן, איך בין גיי מודיע זיין די רבנים, ס'איז דא א מעשה אין די גמרא, אליהו הנביא געשטאנען אין מארק, און עפעס אן אמורא האט אים געטראפן, פרעגט ער, ס'איז דא דא אין די גאנצע מארק געווען טויזענטער אידן קויפן און פארקויפן, איז דא א איד וואס ער גייט. זוכה זיין צו עולם הבא, אונז דינען דאך דעם אייבערשטן און אונזער האפענונג איז אז דער אייבערשטער באצאלט שכר און אונז גיימיר אמאל צוקומען צו עולם הבא, פרעגט דער אמורא, פרעגט ער אליהו הנביא, זאג מיר ס'איז דא איינער וואס ער גייט דא האבן עולם הבא? געט ער זיך א רוף אן ניין ס'איז נישט דא קיינער, שטעל דיר פאר צווישן טויזענטער אידן, און ס'נישט קיינער נישט. זאגט ער, אה, זעהסט דארט גייט עפעס א מענטש, א מענטש מיט שווארצע שיך, דער גייט האבן עולם הבא. פרעגט ער דעם איד, לויפט ער צו צו דעם איד און פרעגט אים, וואס טוסטו פאר א ליווינג? זאגט ער אזוי, איך טו גארנישט, איך בין ריטייערט, איך טו נאר איין קלייניקייט, אז ווען איך הער עס גייט ארויסקומען א גזירה אויף כלל ישראל, לויף איך שנעל צו די רבנים אין בית מדרש און איך בין זיי מודיע, און זיי זאלן מעורר זיין רחמים און אזוי איז מען מבטל די גזירה. דער איד איז א בן עולם הבא. אזוי שטייט אין די גמרא, גמרא זאגט דארטן ער איז געגאנגען מיט שווארצע שיך, ס'איז א גאנצע פראבלעם פארוואס גיי מיר אונז היינט יא מיט שווארצע שיך, די תירוץ איז ווייל די גוים האבן עס גענומען פאר זיך צו גיין מיט די רויטע שיך האבן מיר אונז אנגעטון שווארצע, ווייל אונז דארף מיר זיין ודתיהם שונות מכל עם, פארוואס גייט מען מיט קורצע הויזן, פארוואס גייט מען נישט מיט לאנגע הויזן די חסידישע אידן. ווייל די גוים אין פוילן זענען געגאנגען מיט לאנג האבן די רבנים געמאכט קורץ, אין וויזשניץ גייט מען מיטן היט פארקערט, ווייל רב ישראלטשע האט אמאל געזען אין גרויסווארדיין א גלח, און ער איז געגאנגען מיט דעם זעלבן היט ווי ער, האט ער גענומען דעם היט, ער האט אויסגעדרייט, א איד דארף זיין אנדערש ווי א גוי, די שפראך אידיש, מענטשן זאגן, וואס איז דאס אנדערש ווי היברו, פארוואס איז אידיש דא מער א קדושה, ס'איז דאך דייטש. דער רבי ברענגט אין זיין ספר אז די צדיקים אין די דורות האבן דאס מקדש געווען אז אידן זאלן האבן אן עקסטערע שפראך, סא ס'איז נישט ממש דייטש, ס'איז ריזעמבלט צו דייטש אבער דאס האט מען מקדש געווען. איז די זעלבע מיט די שווארצע שיך, אמאל זענען גוים געגאנגען און זענען אידן נישט געגאנגען, נאכדעם ווען די גוים האבן אויפגעהערט צו גיין מיט שווארצע נאר מיט רויט האבן די אידן אנגעטון שווארצע שיך. יעצט, פון די גמרא האב איך מיך אפגעלערנט, דו ביסט נישט. מחויב פאר קיינעם צו טוהן, ס'איז דא רבנים וואס זיי טוען, גיי זיי זיי מודיע. פינף יאר האב איך געשריבן בריוון פאר אלע רבנים, די אלע וואס זענען אויף איצעלע פימפ'ס ליסטע פון די התאחדות, כ'האב אויך געהאט א דירעקטארי פון לאנדאן, פון ארץ ישראל, כ'האב ארויסגעגעבן שווערע שווערע בריוון, זעקס הונדערט און פופציג בריוון אויפן עוורידזש יעדע וואך, בקיצור, אזוי דער סדר, מ'גייט צו די רבנים. ליטל דיד איי נאו אז ס'איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז דא אפאר נואפים און אפאר געלט פרעסערס, ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין רבנים, איי דידנט נאו דעט, איים סארי דעט איי דידנט נאו דעט, ווייל ווען איך וואלט עס געוואוסט וואלט איך פינף יאר פארדעם אנגעהויבן די מלחמה, ווייל אין די פינף יאר איז געווען פינף דורות געגאנגען אין דר'ערד, יעדעס יאר איז א דור געגאנגען אין דר'ערד, איך האב געמיינט אז מ'האט צוטוהן מיט ערנסטע מענטשן. עניוועי, יעצט לאמיר צוריקקומען למעשה, למעשה, האב איך געזען די רבנים האלטן ביי גארנישט נאך פינף יאר, האב איך געזאגט אין הדבר תלוי אלא בי און מ'עט ארויסגיין אין מלחמה. שוין, יעצט ווען איך בין דעמאלטס געגאנגען אין מלחמה איז עס געווען אזוי ווי אומגעפער מען זאל זאגן אז קאנגא, דאס איז א לאנד אין אפריקע, א טוירד ווארלד קאנטרי, גייט גיין מלחמה האלטן מיט אמעריקע אדער מיט טשיינע אדער מיט רוסלאנד, מיט די ביג בויס. ס'איז געווען א זיכערע פארלוסט. יא, ס'האט נישט קיין שאנס. אזוי האבן געהאלטן די רבנים, און איך האב אויך אזוי געהאלטן, כ'האב אבער געהאלטן, וועגן דעם בין איך נישט פטור פון צו זאגן וואס איך האב צו זאגן. ס'האט מיר דערציילט א איד וואס ער איז געזעסן אין בני ברק ווען אונזער הייליגער רבי האט דעמאלטס געפייערט די באקאנטע דרשה וואס ער האט געזאגט, ס'איז געווען נאכדעם וואס ער איז נעבעך געווען אזוי אפסעט אז בעלז איז אויך מיטגעגאנגען מיט די בחירות, יעדער איז מיטגעגאנגען, טשעבינער רב איז מיטגעגאנגען, בקיצור האט די רבי זיך געגעבן א עפן אויף דעם העמד, און דער רבי האט געזאגט, מען סטראשעט מיך אז בעלז זענען שטארק, זיי מיך שיסן, האט דער רבי געזאגט, ער האט זיך געגעבן א רייס אויף דעם העמד, ס'איז געווען שבת קודש ער האט זיך אזוי מיט אזא התלהבות געגעבן א עפן אויף און געזאגט, זאלן זיי שיסן, ס'איז דא אמאל א צייט וואס א מענטש מוז זיך מוסר נפש זיין, אונז אונז זעמער דאך אייניקלעך פון אברהם אבינו, אברהם אבינו האט זיך געלאזט אריינווארפן אין קאלעך אויוון, ער האט געוואוסט אז טאמער ווארפט ער זיך אריין אין קאלעך אויוון האט ער דאך א פראבלעם, און וואס גייט זיין? די מינוט ער איז אין קאלעכאויוון, וועט דאך נישט זיין ווער ס'זאל זאגן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, נאר אונז קען מען נישט פירן דעם אייבערשטנ'ס חשבונות. אז דער אייבערשטער זאגט אים כי ביצחק יקרא לך זרע, און דער תכלית איז געווען כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וביתו אחריו, און אז ס'זאל שעכטן יצחק ווער וועט ווייטער פירן אידישקייט, דאס איז נישט דיינע ביזנעס, דער אייבערשטער האט זיינע וועגן, דו דארפסט טון וואס דער אייבערשטער הייסט, און פארטיג. יעצט אבער איך געגאנגען אין מלחמה, למעשה, ווער ס'איז געווען מיינע אפעזישן טיעם האב איך נישט געגלייבט, די חשובסטע און די גרעסטע רבנים. יעצט איז דורך די מלחמה גאנץ א שיינע פאר יאר, און אוודאי איז דא אפס און דאונס, אבער אן די לאנג סטריק טוען מיר אונז געווינען, ס'איז דא אן עדיוקעישן, יעדעס יונגל ווייסט מ'טאר אים נישט טאטשן, יעדעס מיידל ווייסט היינט, ס'איז אן אפענע שפראך צווישן מאמעס און קינדער. נו, ס'האט זיך געטוישט. הער אויס, די וועלט זאגט א דזשאוק, רוים רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג, ס'וועט נעמען צייט. עניוועי, יעצט ממש אבער, ס'דא זייער אסאך רבנים וואס זיי האלטן אזוי ווי רבי יוחנן בן זכאי, לאמיר מאכן שלום, ס'דא מיטינגען, רבנים געבן מיר איבער, מ'מאכט מיטינגען, זיי ווילן זיך אראפזעצן און מאכן שלום, פארוואס? ווייל פאר זיי שטייט עס אויך נישט גוט. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער, זיי האבן געזאגט אז דו האסט געזאגט אז זיי זיי גלייכן שטיין, דער עלעגאנטע רבי איז א חתן מיט עפעס אן אלמנה, האט מיך אפגעקאלט די משפחה פון די אלמנה און געזאגט דו טוסט א גרויסע עוולה מיט דעם וואס דו האסט עס געזאגט ווייל קודם כל איז עס נישט אמת און נאכדעם די אלמנה האט געהאט זייער א חשוב'ן מאן זי וואלט נישט גענומען אזא שייגעץ ווי דער עלעגאנטער וואס אויסער דעם וואס ער איז א פעדעפייל האט ער דין תורה פראבלעמס געהאט מיט א גנב בא גזלן און אויך זיין טאטע פאר דעם זעלבן ריזן וואס זיין ערשטער שידוך ער איז דאך געווען אמאל א חתן און ער האט אפגעלאזט דעם שידוך ווען ס'איז געוואויר געווארן וואס די משפחה איז אלל אבאוט. זאלסט עס קיינמאל נישט מער זאגן ס'איז שקר זיי ווילן אז ס'זאל ווערן און ער דרייט זיך נעבעך ארום ווי א זכר אליינס מאכן זיי אזוי אז מ'לאזט ארויס א שם ממילא צו מוזן וועל סא דער עלעגאנטע רבי זעהט אויך אז די מלחמה האט עהם נישט געברענגט צופיל גוטס. ס'דא יעצט נאך א מעשה, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער, א מורא'דיגע מעשה. א בחור איז געזעסן מיט א מיידל ביי די באשוי, זענען ביידע פון גאר הויעכע רבנישע משפחות, האט דער בחור געפרעגט דאס מיידל, איך וויל דיך פרעגן, דו האסט א שוועסטער וואס האט זיך שוין גע'גט, ס'איז דא א משוגענער וואס ר'האט א האטליין, ר'הייסט נחום ראזענבערג און ער זאגט אז מ'דארף היינט פרעגן יעדן פאר מ'גייט חתונה האבן צו זי איז געווען מאלעסטעד צו נישט, וויל איך דיך פרעגן, נישט איך זאג עס, ער האט זיך נישט געוואלט זאגן כאילו ער וויל איר חושד זיין, האט ער געזאגט נחום ראזענבערג זאגט, און כדי ס'זאל נישט אויסזען ווי מ'זאגט ערנסט, האט ער געזאגט דער משוגענער. ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז גארנישט, די אלע טייטלס שטערט נישט דעם מענטש. עניוועי, דאס מיידל האט אנגעהויבן צו וויינען, ענד שי וואקד אוט, זי איז ארויס פון שטוב, און זי איז צוריק געגאנגען צו דארטן וואו איר עלטערן זענען געזעסן און געווארט. סאו, נאכדעם איז פארשטייט זיך אז ס'איז שוין נישט געווארן פון דעם, ווייל פארשטייסט זיך אליין פארוואס, ס'איז געווען צו א טאטשי סאבדזשעקט. יעצט דארף מען אונז זיך זעצן אראפ, שבעה נקיים, און מ'דארף אנהייבן אויסצורעכענען. אפשר איז עס אמת? אפשר איז דאס מיידל א וויקטעם פונעם טאטן ווייל ער איז א משבת לשבת איד? סאו איט קאוד בי דעט איטס טרו. ס'מוז נישט זיין ס'איז א ליגנט. און דאס איז וואס דא איז געשען אין שטאט. סאו די רבנים הייבן אן צו פילן אז זיי זענען דא אויך ביטער אריינגעפאלן. אויף אזא מין דורכפאל האבן זיי זיך נישט גערעכנט. איז דא רבנים וואס זאגן לאמיר זיך אראפזעצן מיטן. איז געווען איין קלוגע רב וואס פרעגט ביי די מיטינג, איך וויל דיך פרעגן עפעס. פון וואנעט ווייסטו אז אונז וועל מיר זיך אראפזעצן מיט אים וועט ער זיין אינטערעסירט צו קומען? זאגט א צווייטער ער פייגערט אז ער זאל צוריק קומען, ער פייגערט, שישש. עניוועי, דו ווייסט נישט מיינע חשבונות, כ'האב מיר שוין לאנג געקויפט א הויז אוט אוו טאון, איך בוי שוין דארט צוביסלעך א קהילה, א שול, א מקווה, איך פייגער נישט צוריק צו קומען, כ'דארף נישט אנקוקן זלמן לייב פיליפס מיט די אנדערע חזירים, מנשה פיליפ איך זע אים גיין יעדעס מאל אין די גאס, פוי דער איז א גרויליגער יונג, און ער איז ענקערע דיין, עניוועי, קאלט מיך אפ א רב און ער זאגט מיר איך וויל דיך פרעגן אפן. ווען אונז מאך מיר א הסכם מיט דיר, וואלסטו מסכים געווען צו מאכן א הסכם מיט אונז צוריק צו קומען? זאג איך אים פוינט בלענק, נא וועי, איך זעץ מיך מיט ענק נישט אראפ, קודם כל ווייל דעמאלטס וועט צוריק פאלן די סעיפטי פון די קינדער, און צווייטענס עטס פארקויפטס מיר גארנישט אז איך קען נישט דאווענען אין קליימער סטריט שול, כ'על ענק זאגן דעם אמת, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל איך פלעג נישט ניצן דארטן די מקווה כמעט ווי נישט, ווייל ס'איז געווען איין שטיק שכבה זרע באד, יעדער נואף איז געקומען דארטן זיך וויי. אין שעות ארוכות, ס'איז געווען א עקל, כ'האב מיך גע'עקלט אריינצוגיין, כ'האב געדארפט אמאל פיקסן דעם פילטער, ס'האט א פילטער, דער רבי האט דאך געשריבן אז א מענער מקווה זאל אויך נישט האבן קיין פילטער, איז ווייל ער האט אזוי געשריבן טוהט מען דאך איצט אלעס פארקערט וואס דער רבי האט געשריבן, איז במילא איז דארט דא א פילטער, א גרויסע, מ'קען עס זעהן, כ'האב געדארפט עס עפעס אמאל פיקסן, מ'האט מיך אריינגערופן. ס'איז געווען א, איך ווייס, ניין האלב צען אינדערפרי, געזעסן דארט בחורים און געשווימט און געווארט איינער אויפן צווייטן, ס'איז אפילו געווען א צייט ווען די עלטערע בחורים וואס האבן נאכנישט געטראפן קיין שידוך פלעגן זיך דארט אפיציעל לערנען, ס'הייסט גייסט אין די מתיבתא גבוה, מ'האט זיך דארט געווייקט א גאנצן טאג, זאג איך פאר די רבנים קודם כל אז איך גיי מיט ענק פאלט די מלחמה צוריק, ווייל עטס זענטס פרא אז די חזירים זאלן וואקסן און עטס אליין זאלטס קענען טון וואס עטס ווילטס, און צווייטנס איך בין נאכנישט אזוי אנטציקט אז ענקערע בתי מדרשים זענען קלין און ענקערע מקוואות זענען קלין און די נאך א זאך די דריטע זאך איז ווער זאגט יעצט אז עטס האלטס ביים תשובה טוהן בעסיקלי וואס עטס ווילטס טוהן איז עטס ווילטס ארויף קומען אויף א גוטן פארעדיגן וואגן זאלטס ענק קענען צושטעלן אויף די רעכטע זייט נישט בלייבן אויף די לינקע זייט און נאכדעם עט עטס ווייטער אנהייבן עט עטס אנהייבן אזוי און אזוי מיט דעם דעם וויל איך נישט דער דיין ביי מיר אין שול דער האט געגעבן אפאר טאלער כ'האב געפרעגט דעם רב, ווען דיין זון זאל זיין א נואף און איך וועל אים הייסן מען זאל אים ארויסווארפן וועסטו אים ארויסווארפן? זאגט ער ניין מיין זון וועל איך נישט ארויסווארפן, זאג איך אים שוין דעטס די ענד, יעדע רב האט זיך צען צו פופצן קינדער וואס ער האט געמאכט און ער האט אייניקלעך ענד איטס א ביג פראבלעם, אויב האט עטס א חשבון אז איך האלט ביים גיין מיט ענק עטס האטס נישט די פאוער און עטס האטס נישט גארנישט קיין מאטעוועישן וואס עטס קענטס מיך מאכן גיין מיט ענק, געלט נעם איך נישט איך ברויך נישט קיינעמס געלט ברוך השם איז במילא. דערס נאו ריזען טו גאו טוגעדער. און נאכדעם אויב דו מיינסט טאקע אמת'דיג און דו ווילסט טאקע גיין אויף די רעכטע זייט, פארוואס גייסטו נישט אליין? וואס דארפסטו האבן מיך צו דעם? געטס ענק א שטעל ארויף אין שול רבותי סאיז א טשעינדזש אוו פאליסי מ'עמיר אנהייבן צו רודף'ן די חזירים מען מעג קאלן נײַן וואן וואן מען עט נישט אינטימידעיטן קיין וויטנעסעס מיט קיין וויקטעמס איז די מערכה פאריבער. סאו וואס דארפט עטס מיך האבן צו דעם? וואט דו יו ניד? בכלל עטליכע רבנים האבן מיך אפגעקאלט, וועגן דעם איז דא יעצט אסיפות, ווייל דער עולם האט אנגעהויבן בכלל נישט צו געבן קיין רעספעקט מער פאר רבנים, מען געט זיי נישט מער קיין קוויטל געלט, מען געט זיי נישט קיין חודש געלט, א רב איז היינט א חוכא טלולא, ס'איז א געלעכטער, זיי האבן א ניק נעים פארן רב, אזוי ווי איך רוף זיי נואף, יעדן רב רופט מען היינט נואף, סאו וואס דארפט עטס אנהייבן יעצט צו גיין אינאיינעם מיט מיר? און דער עולם וועט ווידער שרייען נואף, זיי ווילן אז איך זאל אויפהערן צו שרייען, דער עולם גייט שוין שרייען, סאו אז עטס וועט ענק אויפשטיין און זאגן אונז האבן מיר א שיפט אין פאליסי גייט עטס געווינען די מערכה, און אין נאו טיים וועט נישט זיין קיין חזירים, און ברוך מרדכי נישט אונזער פראבלעם, דאסקאלאוויטש איז נישט אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם זענען די רבנים מיט די וואס זיי אינטימידעיטן. מיט די דארף מען זיך אונטשלאגן. נאר די רבנים האבן זיך איינגערעדט די מינוט ווען זיי גייען זאגן רב נחום אונז וויל מיר מיט אייך ווייטער האנדלען אונז עמיר זיך אראפזעצן וועל איך שוין קומען צו לויפן ניין איך קום נישט איך לויף נישט איך קען ענק עטס זענטס קאראפטעד אלע יארן און אינדערהיים אויך געווען אזוי עס האט זיך נישט אנגעהויבן אין אמעריקע. איך שטיי ווייט פון זיי. ס'שטייט אזוי והיא און דער צדיק שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, כלותינו איז א לשון תפילה, די אלע צדיקים האבן אלץ געבעטן פאר אונז, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, די צדיקים בעטן יעדן דור פאר אונז, זאגט ער דארטן דער בעל הגדה והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, דער אייבערשטער זאל אונז זיכער מציל זיין פון זיי און פון זייערע תפילות, ווער ברויך זיי האבן? יעצט איז דא אין די אסיפות ווען די רבנים קומען זיך צאם טענה'ן זיי, אבער ער האט זייער א מיעסן האטליין, ער בארעדט אונז, ער באזינגט אונז, נו, דער רב קען דאך נישט זאגן דעם אמת, כ'האב מורא פאר מיר אליינס, כ'האב מורא אז מ'דאס מיך אמאל באזינגען צו מיינע קינדער. הייבן זיי אן מיט א נייע זאך, זיי הייבן אן אז דער עולם טענה'ט אז ר' נחום האט דעם האטליין, ווייל ער וויל האבן דעם קאנטראל פון די שטאט, וועם ער וויל העט ער באשמוצן, וועם ער וויל העט ער נישט באשמוצן, און ער נעמט זיכער געלט אויכעט, פאר דעם יא און פאר יענעם נישט, און ס'דא ערנסטע רבנים וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן, דאס איז די גרעסטע טענה וואס האט, מען האט יעצט אויף דיין האטליין, האב איך געזאגט פאר די רבנים אזוי. אויב דו'סט אנהייבן מיט טענות עמיר אונז קיינמאל נישט ענדיגן ביז משיח קומט און מ'עט אנהאלטן די טענות מ'עט יעדעס מאל טרעפן עפעס אן אנדערן קל וחומר מיט א מה מצינו און א בנין אב מיט שני כתובים הבאים כאחד אז דאס איז דער טעם פארוואס איך טו דאס. דאס איז חברה וואס זענען אויסגעשולערט שוין הונדערטער יאר מיט זייער רשעות, און זיי האבן זייערע וועגן וויאזוי זיי פאנגען קיצייט, די וויאזוי זיי פאנגען די רבנים. כ'האב געזעהן איינער פון די מפרשים פונעם חומש, כ'מיין ס'איז דער דעת זקנים מבעלי תוספות, כ'געדענק נישט פונקטליך, זאגט ער דארטן אז פון ווען עשו האט געקענט פאפן יצחק אבינו, קען יעדער זון פאפן זיין טאטן. ס'דא מענטשן וואס זיי מיינען אז זייערע זון זענען אזוי ערליך און אזוי ערליך. ס'איז אזא זאך וואס דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן אין די בריאה. ס'איז דא נאך אזא בחינה אויכעט. אז ווען די חז"ל האבן געהארגעט דעם יצר הרע פון עבודה פון גילוי עריות איז נישט געווען צו באקומען אפילו אן איי אין מארקעט, האבן זיי געזען ס'טויג נישט האט מען עס צוריק געלייגט, נאר וואס זיי האבן אים אויסגעשטאכן די אויגן איז אויכעט, כ'האב געזען איינער פון די מפרשים זאגן זיי האבן אויסגעשטאכן די אויגן אז צו קרובים וועט מען נישט האבן אזא מין רייץ מיט עריות, אז זעט אויס אז די אויגן האבן זיך אים שוין פארהיילט ווייל היינט איז דאך אינסעסט טוירטי פערצענט, באט עניוועי לאמיר צוריקגיין דא צו די זאך, איז די רבנים טענה'ן. יעצט אז יא אין הכי נמי דער האטליין איז טאקע וויכטיג געווען אויף אויפצוקלערן דעם עולם און אין הכי נמי און אין הכי נמי די אלע שטותים איך גיי עס נישט איבערחזרן אבער יעצט זאגט מען אז דו טוסט עס נאר וועגן דעם ווייל דו ווילסט באגראבן מענטש האב איך געזאגט פאר די רבנים אין קץ לדברי רוח איך מיין איך האב נישט מיט ענק וואס צו פארהאנדלען איך הייס נישט חיים שאולזאן אן עוכר ישראל, א שמוציגער יונג וואס ער זיצט טאג און נאכט און שרייבט בגנותן של ישראל, און מענטשן שרייבן אים נאך לכבוד הרב החשוב ר' חיים ווען נישט דו ווען נישט דו. ער'ז ביזי דער בעלזער רב האט דעם פראבלעם, ער האט נישט געטאנצן מיט דעם מחותן ער האט נישט געטאנצן מיט יענעם, בעלזער רב האט זיך פארענטפערט ער האט זיך נישט גוט געפילט, און נאם אפילו ווען ער האט זיך יא גוט געפילט, אפשר האט ער עפעס מיטן מחותן. ווייל ער איז א פאבליק רבי מיינט דאך נישט אז אונז האמיר נישט די זעלבע, גייטס אריין יעדער צו זיך אין שטוב און זעטס מיט וועם דו פירסט פאליטיק וועסטו זען, דעם מחותן ר' צוזאם דעם אהער דער האט דאך באגנב'עט דער האט נישט באצאלט איטס אלל אווער די סעים סאו עט די ענד אוו די דעי סאיז א פרייוועט זאך פון יענעם'ס שטוב מען ברענגט עס ארויס און ער שמיצט און ער מאכט און ער טוט למעשה חיים שאולזאן איז אן אלטער אפגעפרעגטער שייגעץ וואס מען האט אים דא איינגעזעצט און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל וואס דארט אין די לשון הרע אפאראט ארבעט זייער גוט ער האט זיך געפענט א בלאג און דער בעלזער רב האט מער קינדער אין זיינע תלמוד תורה'ס ארום די וועלט וויפיל חיים שאולזאן האט שוין ארויס געגעבן לשון הרע. איז דאס אלעס? ווער איז חיים שאולזאן? אה, אן ארץ ישראל'דיגער, א א סברה'לע, א א א לאו לייף, א שמוץ קאסטן. דאס אלעס וואס ער איז. ער איז ביזי. דער רבי, דער זווילער האט זיך געשלאגן, יענער האט זיך געשלאגן, הער אויס, אלע שלאגן זיך פאר ירושה, ווייל אין יעדע משפחה איז דא איין שמוציגער הונט וואס ער רייט אויפן גאנצן געלט און ער מאכט פאלשע חתימות, און די סעים וועי יו העוו טו סטאפ הים, און דזשאסט ביקאוס ס'איז אין א רבי'ש הויף מיינט נישט אז ביי יעדן אינדערהיים געשעהט עס נישט. יעדער זאל זיך הערנעמען מיט ירושות עטס וועט זעהן עטס האטס אלע געלעבט אין די זעלבע אינטערוועלטניקעס עניוועי סאו זאג איך יענעם איך הייס נישט חיים שאולזאן איך וועל דיר זאגן נאך א זאך זאג איך דעם רוף מענטשן בעטן מיך האסט איבער צוואַנציק טויזנט הערערס לאמיך ארויף לייגן אויף דיין האטליין אביסל עדווערטייזמענט זאג איך יענעם ווען איך עדווערטייז און איך מאך א פעני אויף דעם און איך באשמוץ א איד דעמאלטס בין איך עתיד ליתן את הדין ווייל דעמאלטס איז נישט דא קיין לשם שמים אין די גאנצע זאך. ס'איז דאך א מאני מעיקינג מאשין, איך נעם אפילו נישט אן קיין אדווערטייזמענטס וועגן דעם, סא יעצט אז זיי האבן אויסגעפיגערט א נייע זאך אז איך בין דא צו באגראבן מענטשן, זאג איך איך קען נישט אין קץ לדברי רוח, איך זאג פאר דעם רוף אזוי לאמיר דורכגיין צוביסלעך די גאנצע סוגיא פון דעם האטליין, אנגעהויבן האט זיך עס ס'איז מנוולות, און דער אמת איז סאיז געווען מנוולות, ווייל העטן מיר ווען אונז נישט געווען אזוי שמוציג אין זנות וואלט עס טאקע געווען מנוולות, ווי קומסטו צו רעדן א. מען שטופט אריין אין בחורים מיט מיידלעך און בחורים מיט יונגלעך און יונגלעך מיט מיידלעך, העי, דעטס נאט פאר אס, אונז זעמער קדושים טפו, דערווייל אבער אז מען איז דערגאנגען אז ס'איז נאך ארגער ווי איך זאג, ס'איז דא מענטשן וואס זיי שרייען אז נחום ראזענבערג ווייסט נאך נישט פֿינף פראצענט, זיי זענען שומרים, זיי ווייסן דעם אמת, סאו. האט מען אנגעהויבן ס'איז מנוולות, סא אויף דעם כיוון, אויף דעם גאנג האט מען נישט געקענט גיין, האט מען אנגעהויבן. א אזא מין זאך מיט אז יעדער משוגענער איז אלץ צוגעקומען מיט א נייע זאך, איך וואלט נאך היינט געוואלט די רבנים זאלן זיך אראפזעצן און ארויסקומען פארוואס דער האטליין איז אסור, איך וואלט עס נאך היינט געוואלט, אויב מען וועט אנגיין מיט אלע משוגענע זאכן, פיין געזונטערהייט, אין קץ לדברי רוח, איך בין נישט אינטערעסירט מיט דעם צו פארהאנדלען, איך זאג פאר די רבנים ווילאנג עטס פארשטייטס נישט ווי וויכטיג דער האטליין איז געווען און וואס דער האטליין האט אויפגעטון און פארוואס מען דארף אים האבן, האב איך מיט ענק בכלל נישט וואס צו רעדן, יו סטיל נאט אן די סעים לעוועל וויט מי. עטס וואוינטס אין פאריז און איך וואוין אין ניו יארק, אונז קען מיר זיך אפילו נישט. ווען אונז גייען מיר אין סטאר מוזטס עטס טראגן פראנצויזישע פראנק צו קויפן און איך דארף טראגן אמעריקאנער דאלער. די רבנים זענען אזוי נאאיוו, אזוי סטופיד, מען פירט זיי די עסקנים פירן זיי אין דר'ערד אריין, און יעדן טאג הרג'ען זיי מיט אן אנדערן וועג. און דאס מאכט אז מען זאל שלעפן נאך אפאר יאר, און דערווייל זאל נישט ארויסקומען די רשעות פון די עסקנים וואס האבן צוגעלאזט זנות פאר געלט, און דאס אלעס וואס זיי ווילן דא טון, געווינען נאך אפאר יאר, זולאנג זיי דארפן נאך האבן א בודזשעט. און די. די סטופידיטי פון די רבנים איז אנבעליוועבל וויאזוי זיי קענען דאס נישט אויסרעכענען, דעי קענט פיגור דעט אוט דעמסעלווס וואס די עסקנים טוען מיט זיך, יעצט סאיז דא אסאך אזעלכע וואס זיי זאגן אה זע ס'האט גארנישט אויפגעטון ס'האט גארנישט אויפגעטון קוק מהאט געלאזט שניצלער וואקן מהאט געלאזט מאליק וואקן איז וויל איך ענק זאגן מיין האטליין איז נישט געווען מזאל איינזעצן מענטשן אוואדע די סוף פסוק איז אז ממוט דאס טון און מוועט עס טון און מוועט נאך פייטן אז מאליק זאל צוריק גיין און שניצלער זאל נישט קריגן א דיעל און אפילו נאכדעם ווען ער קריגט דעם דיעל קען מען פייטן. מען האט יעצט ארויסגעלאזט רענטא וואס האט געשאסן חזקי שם זעכצן יאר צוריק. העי הי איז נאט גאנע בי אף די הוק און צומער פייטן. אבער דאס איז נישט געווען מיין מטרה פונעם האטליין. די מטרה פונעם האטליין איז געווען עדיוקעישן. און דאס האט מען ברוך השם אויפגעטון. צו שניצלער וואקט צו נישט, די עדיוקעישן איז דא אין די גאס. יעדעס יונגל ווייסט היינט. יעדעס מיידל ווייסט היינט, און עס וועט נאך גיין ווייטער אויכעט, ס'קומט יעצט אין פלויד בענעט פיעלד גייט יעצט זיין א ריזיגע צאמקונפט מ'רעכנט זיך אויף צען טויזענט קינדער, יעצט צווישן די צען טויזענט קינדער איז דא אסאך פרויען וואס האבן פרענדס אין סאטמאר אויכעט, און זיי ווילן דערציילן וואס דארט איז געווען, ס'איז ארויסגעקומען יעצט די דריטע ווערזשען פון וויאזוי מ'זאל לערנען מיט די קינדער. ס'איז ארויסגעקומען קודם אויף ענגליש נאכדעם אין ארץ ישראל אויף היברו, ס'איז די זעלבע ס'איז נאר איבערגעטייטשט, די זעלבע פיקטשערס, און יעצט קומט ארויס איינס אויף אידיש, סא די עדיוקעישן וואקסט און וואקסט און וואקסט, איר זאלט וויסן, איינער זאגט מיר, איינע פון די עמטליכע מענטשן אין די שטאט, דאס וואס דו האסט געפארפירט אז מ'געט נישט קיין עדיוקעישן דאס האט צוגעברענגט אז מ'האט געמאכט אין יוראפ די ליבע פראגרעם, און אין לאנדאן האט עס אן אנדערן נאמען, NVQ, און אין אמעריקע האט עס אויכעט שוין יעצט געהיט, מ'מוז עס האבן. וואטשט עס ביז א יאר צוויי וועסטו נישט קענען עפענען קיין סקול אן דעם, און ער זאגט דאס אלעס געקומען ווייל דו האסט געשריגן ס'איז נישט דא קיין סעקשועל עדיוקעישן און מ'האט אנגעהויבן צו זעהן אז ס'איז אמת, מ'האט געקוקט די קוריקלעמס פון די טיטשערס, ס'איז אנבעליוועבל, די עדיוקעישן איז דא און ס'גייט זיין דא, סאו כ'וויל מסביר זיין פאר די רבנים, די עסקנים לויפן נאך ארום אזוי ווי א שלאנג וואס מ'האט אים אפגעהאקט דעם קאפ און זענען נאך ביזי נחום ראזענבערגס האטליין איז דאס און יענץ און יענץ, נחום ראזענבערגס האטליין איז פיור עדיוקעישן, דעטס אלל איט איז, איטס עדיוקעישן. אוואדע, איך מוז יעדן איינעם לערנען אז טאמער מען אטאקירט דיין קינד מוז מען אים לייגן אין ניין וואן וואן, מען מוז אים לייגן אין דזשעיל. און די די רבנים ווי מער סטופיד זיי זענען, אזוי ווי דער חיים פלאר צו דער כזית'ל גאלד, פארן אייבערשטנ'ס וועגן דארף ער א כזית'ל, די משוגעים הערן נאך אויס די עסקנים, זיי זענען נאך ביזי, יא אבער און דאס איז געמאכט צו באגראבן מענטשן, מ'האט מיר געאפערט שווערע געלטער איך זאל דעם ארויפלייגן, איך האט אנגעקאלט איינער א גאר א נאנטער צו מיר, איך האב עפעס ארויפגעלייגט איינעם, און יענער איז געלאפן צו דעם נאנטן מיינעם און ער האט געזאגט גיי בעט דעם אז ער זאל מיך אראפנעמען, האב איך אים אראפגענומען? זיכער נישט, כ'האב יענעם געזאגט רבי איד איך הער וואס דו זאגסט און א גוטן פורים און פארטיג. קיינער האט נישט קאנטראלט וועם ארויפצולייגן און וועם אראפצונעמען, און די משוגעים די רבנים זיי לאזן זיך נאך אריין מיט די עסקנים וואס זיי קענען נאך נישט אויפגעבן זייער מערכה ווייל זיי זענען ביטערליך דורכגעפאלן, און זיי טענה'ן אז מיין האטליין איז נאר געמאכט אויף צו באגראבן. יעצט לאמיר גיין נאך א סטעפ פאר, די האטליין איז געמאכט צו באגראבן מענטשן, פיין, לאמיר אננעמען אז וואס דו זאגסט איז גערעכט, פארקערט לאמיר אפילו אריינגיין אז איך נעם פופציג טויזנט דאלער אזויווי שולדזאן ארויפצולייגן און אראפצולייגן, אזויווי דער שייגעץ שולדזאן האט דא געוואלט טון מיט סאטמאר. לאמיר אננעמען אלעס איז ריכטיג, יעצט דארפן די רבנים פרעגן די עסקנים, אבער וואס האט דאס צו טון מיט די פרייס אויף בינס אין טשיינע? העז נאטינג טו דו. לאמיר זאגן אז ער פירט א האטליין וואס מען האלט אז מען דארף עס נישט אזויווי פירן, לאמיר זאגן, ס'איז נישט אמת אבער איך זאג נאר לאמיר זאגן אפילו ווען יא, יעצט. האט עטץ רבנים א סיסטעם וויאזוי אונז גיימיר ווייטער אז די קאמיוניטי זאל זיין עדיוקעיטעד און ס'זאל נישט צוקומען נאכאמאל די זעלבע וואס איז געווען די פופציג יאר? האט עטץ א סיסטעם אז רבנים מיט מגידי שיעור און מיט מלמדים זאלן נישט טאטשען בחורים? עטץ האטס א סיסטעם צו דעם? נו אז דו האסט נישט קיין סיסטעם איז וואס האסטו יעצט צו נחום ראזענבערג, האט ער יא א האטליין צו נישט? לאמיר זאגן איך האב שוין נישט דעם האטליין, דו דארפסט דאך אדער וויסן וויאזוי גיי איך ווייטער? איינער פארט מיט א שיף. און די שיף צעברעכט זיך, נעמט ער איין האלץ און ער פלאוט דערויף, וועט ער זאגן ניין ווייל די שיף איז צעבראכן פלאוט איך נישט דערויף, ער'ט זיך ראטעווען דאס לעבן וויאזוי ער קען, עטס האטס נישט קיין סיסטעם וויאזוי פארט מען ווייטער, צו מיין האטליין איז יא אפען צו נישט, דאס האט נישט מיט ענק, און נאכדעם לאמיר גיין א סטעפ ווייטער, מיין האטליין לויט ענק איז עה ס'איז דא א פראבלעם מען פארשעמט מענטשן. יעצט לאמיך פארשטיין עפעס, ווען עטס האטס גענומען און עטס האטס ארויסגעשטעלט צעטלעך אין די גאנצע שטאט און אין די גאנצע וועלט, איבעראל ווי ס'איז דא א שול, א סאטמארע שול מיט א היימישע שול האט מען ארויסגעשטעלט דעם בלאט פון דעם איד מיטן איסור מיטן חרם. דאס אלעס איז יא געווען מותר, ס'נאר א פראבלעם ווייל איך פארשעם דא א רב? סאו לאמיר רעדן אפן, לאמיר זאגן עטס ווילטס נישט מ'זאל פארשעמען רבנים, און איך'ל ענק ענטפערן אויף דעם, אנפארטשענעטלי זענען די רבנים די גרעסטע נואפים, און די סעקאנד אנפארטשענעט איז אז זיי זענען די וואס זיי בעקן די חזירים וואס ס'וועגן דעם האמיר אונז די פראבלעמען, סאו פארוואס זאל איך צוריקציען און גיין א דיפרענט ענגל און עטס זאלטס גיין ווייטער ענקער שלעכטן וועג? ווען דו שטעלסט אפ דעם האטליין, דו שטעלסט דאס אלעס אפ, האסטו אפגעשטעלט דאס גאנצע אידישע מאוומענט ווארלד ווייד. די אלע וואס האבן זיך ארויפגעכאפט אויף די באן, מגן האט זיך ארויפגעכאפט ערשט פאר א יאר, דער האט זיך ארויפגעכאפט צוויי יאר צוריק, דער פאר דריי יאר צוריק, אלע האבן זיך, די ערשטע וואס האט נישט מורא געהאט ארויסצוקומען, אברהם אבינו בדורינו, ער איז אריין אין קאלעכאויוון, איז געווען נחום ראזענבערג האט אנגעהויבן צו רעדן דערפון, פארדעם האט קיינער נישט גערעדט, נישט אין קיין שום צייטונג און נישט אין ערגעץ, און איך בין נאך ארויס צוויי אנדערטהאלבן יאר פריער פאר די גלחים זענען ארויס, פאר די באסטן גלאוב האט אויסגעפלאצט מיט זייער נייעס. סאו איך האב אפילו זיי נישט געפאלאוט זיי האבן מיך געפאלאוט. עניוועי. יעצט זאל מיר גיין ווייטער. עטס האטס א פראבלעם אז דער האטליין פארשעמט מענטשן. כ'וויל אייך עפעס פרעגן, וואס איז דער איד, דער בלאט מיטן צייטונג? זענען דא צו פארשעמען מענטשן. דער איד פארשעמט די מענטשן פון אהרן'ען, דער בלאט פארשעמט די מענטשן פון זלמן לייב'ן. אלעס וואס דארט ווערט געטון איז גערעדט. לשון הרע ניבול פה רכילות מיט אלעם נאר אזוי ווי מ'צאלט דערפאר צוויי א האלב דאלער און ס'האט א נאמען א איד מיט א בלאט צו א צייטונג דעמאלטס מעג מען עס שוין טוהן. פארוואס זענט עטס אנדערש ווי איך? פארוואס זוכט עטס יעדעס מאל דעם פעלער ביי יענעם און עטס זוכטס נישט אז עטס אליינס טוטס די זעלבע עוולה? עטס לערנטס אויס די יוגנט צו זיין טעראריסטן?

דער גאנצער בלאט און דער איד און דער צייטונג געמאכט אונטערצוברענגען אידישקייט און דער דור פאלט. איך זע דאך אויף די קינדער און אויף די בחורים. דאנערשטאג נאכמיטאג קומט מען שוין אין גראסערי, מען הייבט שוין אן צו קוקן און ליינען, אוי, קוק שטייט אויף אים שמוץ, אויף אים שמוץ. סאו ווי וועט עטס אנקומען מיט אזא דור? ס'וועט זיין א ממש א חוכא ואטלולא דאס גאנצע אידישקייט. סאו ווען די רבנים וועלן אנערקענען אז דער בלאט און דער איד און דער צייטונג זענען די גרעסטע אבן נגף לבית ישראל, דעמאלטס העט מען נאכדעם קומען צו נחום ראזנבערג זאגן דו האסט אויך אן אבן נגף און לאמיר זיך אראפזעצן און רעדן דערפון. עטס מעגט און נאר יענער טאר נישט? די גאנצע פראפעגאנדע קעגן די אייפאונס און סמארטפאונס איז נאר וועגן דעם ווייל דאס ברענגט ארויס אלע שייגעצשטיק פון די רבנים. דו קענסט זיצן אין ניו יארק און זען אלע שייגעצשטיק וואס טוט זיך אפ אין די גאנצע וועלט. און די רבנים האבן געוויסט אז דאס גייט זיי אונטערברענגען. מוז זיך מיישב גיין זיי זיי ווילן דאס אונטערברענגען און דאס קענט עטס נישט אונטערברענגען כ'האב ענק שוין געזאגט דאס איז צו א שטארקע זאך אין די היינטיגן דור און מען מוז דאס האבן אז עטס קענטס דאס נישט אונטערברענגען דער סקולענער רבי האט געמאכט נאך אן אסיפה און ער העט מאכן נאך אן אסיפה און ער העט מאכן נאך אן אסיפה עט די ענד אוו די דעי דרייען זיך ביי אים אין שול חזירים מיט מנוולים אין די מקווה, איך האב אים געזאגט א נאמען, האט ער אים געזאגט ער וועט אים געבן א קאפיטל תהילים צו זאגן אז ער זאל תשובה טון, איך האב געוואלט וויסן אפשר קען מען אונז אלע האבן דעם קאפיטל תהילים פאר די אייפאונס, מען זאל קענען האבן אן אייפאון און מען זאל נישט נכשל ווערן. מען האט געמאכט אן אסיפה, סקולענער רבי'ן מיט די אלטע רבנים, כ'האב ענק שוין געזאגט, ביי מיר איז הרב ראזנבלום דער זעלבער שייגעץ ווי דער סקולענער און דער סקולענער דער זעלבער ווי ברוך מרדכי, דאס איז דאס זעלבע ביי מיר. ווייניג. ווייל דער ראזנבלום האט אלע יארן געפירט משמרת הצניעות, אלע שייגעצישע זאכן האט מען זיך מיט אים דורכגערעדט און ער האט געגעבן דעם אקעי. יעצט איך קען אים נישט פערזענטליך, כ'האב אים אינגאנצן אפשר איינמאל געזען. ס'קען זיין ער איז נישט קיין שייגעץ, ס'קען זיין ער איז א אפגעפליקטע בהמה, דעטס אלל. אבער איך קען נישט גלייבן א מענטש וואס איז געווען א ראש ישיבה אזוינפיל יארן זאל זיין סתם אן אפגעפליקטע בהמה. ס'איז דא, ס'איז דא אסאך רישות, און ער האט אויסגעהערט פון איינעם וואס ער האט גערעדט און ער האט נישט אויסגעהערט פונעם צווייטן. און נאכדעם ווילן זיי אז איך זאל צושפארן דעם האטליין, איך הער דיך כאטש אויס ביידע צדדים. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב גערעדט אמאל וועגן מעביר סדרה זיין, האבן מיר דעמאלטס געזאגט ראשי ישיבות אז קיינער אין די ישיבות זענען נישט מעביר סדרה, ס'איז נישטא קיין פראגרעם אפילו אויף דעם, איז פון ווי האט זיך באמת גענומען אז א בחור זאל נישט מעביר סדרה זיין? ווייל פונקט דאנערשטאג נאכט קומט ארויס דער בלאט און דער איד און די צייטונג, דאס איז ביי אים וויכטיגער ווי מעביר סדרה זיין, און דער ראש ישיבה קען גארנישט זאגן, ווייל עט ער זאגן עפעס קעגן בלאט וועט מען זאגן ווייל ער איז א זאלויני, עט ער זאגן עפעס קעגן איד וועט מען זאגן ווייל ער איז אן ארוני, און דאס ברענגט פירט אפ דעם גאנצן דור, סאו עטץ האטס א פראבלעם הייסט עס אז ס'איז דא א מענטש וואס ער האט א האטליין און דאס איז געמאכט אויף צו באשמוצן מענטשן, זאגטס מיר פונקטליך וואס דער בלאט טוט און דער איד טוט און דער צייטונג טוט. דער בלאט באשמוצט זאליקא'ס מענטשן, און דער איד באשמוצט ארויניקא'ס מענטשן, און דער צייטונג, איך ווייס נישט היינט ווי ער האלט ווייל איך קוק נישט אריין דערין, נאר ער באשמוצט אויכעט. וואס א רעכט האבן די אלע געהאט צו דרוקן דעם איסור פון די רבנים בכלל נישט גערעדט צו מיר? ווייל עטץ דארפטס נישט, סאו וויל איך ענק אויסלערנען, אונז דארף מיר אויך האבן נישט, און דאס טוט ענק וויי, אונז האמיר ענק אויסגעלערנט מאנקי סי מאנקי דו, וואס עטץ טוטס פאלש גייען מיר אונז אויך טון פאלש, האו דו יו לייק דעט? און דאס קענט עטץ נישט פארגינען, דער גאלאנטער האט נישט געוואוסט ער האט פארלירן ביטערליך זיין ווייב אזוי יונגערהייט, און יעצט טוט ער פייגערן נאך א שידוך און קיינער וועט אים נישט וועלן, דאס האט עטץ נישט געוואלט, עטץ האטס געוואלט עטץ זאלטס טון וואס עטץ ווילטס, מאכן וואס עטץ ווילטס, און אונז זאל מיר זיצן איינגעלייגט. די זעלבע איז געווען מיט דעם וואלמארק מיט די גיטן. וואלמארק מיט עפשטיין מ'האט געגעבן פאלשע גיטן זייט דרײַסיק יאר יעצט שטייט זיי אלע צו זיצן און דאס האט עטס נישט געוואלט עטס האטס געוואלט עטס זאלט זיין די באלעבאס און עטס וועטס נישט זיין סאיז דא דא איינער וואגשאל אפרים וואגשאל דער אפרים דער איז אזא מין וועלטס גנב כהאב אין מיין לעבן נישט געטראפן אזא וועלטס גנב אמאל ער האט נישט געמאכט קיין פרנסה האב איך אים צוגעשטעלט איינעם יאסי קאהן ער זאל אים בארגן צען טויזענט דאלער ער גייט עפענען קעיטערינג פאר עירליין. גייט עפענען קעיטרינג האב איך געזאגט פיין, איך האב אים צוגעשטעלט א שטר מיט אלעם, ער איז אפילו נישט געגאנגען זוכן א פלאץ ווי צו מאכן א קיטשען, קוים האט ער אויפגעגעסן דאס געלט, א וועלטס גנב, פארוואס? ער איז א וואגשאל, ער איז פון די רעבעס, ער האט א ברודער דער וואס איז א קאנטראקטער אין מאנסי, נישט דא דער דיעל אדער דעם איבערגעפיקסטן הויז וואס ער האט געמאכט וואס מען זאגט נישט אז ער האט אפגעגנב'ט הונדערטער טויזענטער דאלער. וואס זענען די רעבעס? איז געקומען דער זון זיינער, איז פרוים וואגשאל'ס זון, ער האט געזען מען נעמט אים נישט אריין אלס א זעכצן יעריגער בחור אין מאנרא, איז ער געגאנגען אין ישיבה אוניווערסיטי, דער איז נאטינג ראנג, ער האט געגרעדזשועט, נאכהער ער באקומט יעצט סקאלערשיפ צו ווערן א לויער, געוואלט ווערן קודם מעדיקל יעצט ווערט ער א לויער, און איך זאג אלע בחורים זאלן טון די זעלבע, דו האסט מיט סאטמאר גארנישט איינגעלייגט, אהרן. אינטערעסירט אים נישט צו דו האסט יא צו עסן צו נישט, ס'אינטערעסירט אים גארנישט וועגן דיר, און די זעלבע זלמן לייב אויכעט. סא מען נעמט דיך נישט אן אין מאנרא, גייט צו וויי יו, איך בין דארטן, איך זאג דארטן אסאך מאל א שיעור, איך בין דארט זייער מקורב, און כ'האב זיי געפרעגט וויפיל בחורים וואלסטו אנגענומען, זאגט ער ווען זיי האלטן אין לערנען אזוי ווי וואגשאל, וויפיל דו ברענגסט, די גאנץ מאנרא קענסטו ברענגען. סא דער וואגשאל, איז פרוים וואגשאל'ס זון האט זיך אויסגעלערנט אז די גניבה'שע דרכים וואס דער זיידע זיינער, האט אים איבערגעלאזט א בעקיטשע מיט א נאמען, דאס עט שוין נישט ארבעטן אייביג, ס'פייגערט אפ, ווייל ס'איז נישט דא פון וועם צו גנב'נען, במילא איז ער זיך געגאנגען זוכן פרנסה, א רעביש אייניקל, ר' מאטעלע'ס אייניקלעך גייען אויך זוכן פרנסה, ווייל פון די גניבות און די עי קעי פאליסיס זיי האבן געמאכט אויפן זיידן, ווען דער זיידע עט אפשטארבן עט עס אויך שוין אונטערגיין. און יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא די מעשה וואס מ'האט ארויסגעשיקט אין גאנץ בארא פארק האט מען ארויסגעשיקט אויף עפעס א פרוי זייער א מיעסן, צעטל. שרייבן שרייבט מען זי הייסט מיסיס גאלדע רחל שטערן, אזהרה והודעה דחופה, פי ס'איז א גאנצע זאך, איך האלט אז די רבנים עלן נאך צוויי אבער דריי אזאלעכע צעטלעך ארויסגעבן עלן זיי זיין א חוכא ואטלולא, נאר זיי קערן נישט ווייל זיי קריגן פאר דעם געלט, אבער קען זיין אסאך קערן יא ווייל זיי זעען דאך שוין אז ס'איז ליצנות די אלע זאכן. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז אזוי, זיי האבן ארויסגעגעבן דעם זעלבן צעטל וואס זיי האבן ארויסגעגעבן אויף מיר, אביסל ארגער, ס'איז נישט נישט קיין גרויסע נפקא מינה, בין איך געגאנגען, איך האב אפגעקאלט דעם מאן פון דער פרוי, נישט די פרוי אליינס, ווייל איך וויל נישט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, איך האב אפגעקאלט דעם מאן פון דער פרוי, און איך האב געוואלט וויסן וואס דא גייט פאר, איך האב אליין נישט אפגעקאלט אויך נישט, ווייל ער עט דאך נישט רעדן צו מיר, איך בין דאך אין חרם, בקיצור. וויאזוי ס'זעהט אויס איז וואס ס'גייט פאר איז אזוי. ס'דא א פרוי זי איז אינגאנצן נישט קיין סייקאלעדזשיסט און זי זאגט נישט אז זי איז. זי איז בסך הכל א וואוילע פרוי וואס זי טוט מצוות. ס'דא אסאך צובראכענע שטיבער מ'דארף ארויסהעלפן און ממילא האט מען געשיקט צו איר. יעצט לאמיר צו צעלייגן דעם פראדזשעקט. בשעת ווען זי האט געדינט די אינטערעסן פון אלע מוסדות איז זי געווען אן אנגענומענע פרוי. דען איז זי געווארן אויס אנגענומען ווען ס'איז געשען די מעשה וואס איז געשען וואס איך גיי פארציילן. ס'איז דא א פרוי וואס איך וויל נישט זאגן איר נאמען אבער זי איז אין די משפחה פון די נערוון קראנקע ווייל איך ווייס ס'איז דא איינער פון די רייכסטע אידן אין לאנדאן וואס ער האט אויך פון די משפחה א א פרוי און איך בין געווען אמאל אין לאנדאן האט איינער פארציילט אז זיין פרוי עסט אים אויף די יאר. האט אים יענער געפרעגט נו פארוואס געטסטו זי נישט האט ער געזאגט די כתובה איז צו הויעך מען רעדט דא פון אפאר. ביליאן דאלער. אבער דער גוי איז אויך דער גרויסע ביליאנער און ס'גייט זיך באצאלן. און ער האט געוואלט האלטן דאס געלט מיט א שלעכטע פרוי. בקיצור דאס איז א משפחה וואס די פרויען דארט האבן פראבלעם. מענטלי פראבלעם. איז די פרוי האט זייער שטארק מצער געווען צוויי טעכטער. איינע איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט און די אנדערע איז געבליבן נעבעך די קרבן פסח. און מען געגאנגען זי האט זיך אויסגערעדט פאר מענטשן מען געגאנגען מ'האט איר געזאגט אז זי זאל גיין צו די פרוי מיסעס גאלדא רחל שטערן כ'האב באמת קיינמאל נישט געוויסט אז א פרוי האט א נאמען כ'האב אייביג געוויסט אז מען זאגט אשת דער און דער בעצם שרייבן די רבנים ארויס נעמען חזירים מען ווייסט נישט אפילו די אייגענע פרוי זאגט דעם רב זאל מען נישט רופן ביי נאמען עניוועי און מען שרייבט אויף איר כ'גיי נישט נאכליינען דעם גאנצן בריוו אהו לי שמיא אזנינו א פ פ פ און ס'טוט זיך דא אויף טישן אויף בענק. סאו יעצט איז די פרוי געווארן פסול ווייל וואס זי האט געטון איז זי האט געזאגט פאר די מיידל גיי אוועק וואוינען פון דיין מאמע'ס הויז ביסט גענוג גרויס, נאכדעם איז די מיידל געווארן א כלה. די חתן'ס מאמע איז געווארן גוט מיט די מיידל'ס מאמע מיט די מחותנת'טע און זי האט אנגעהויבן דורך איר צו מעניפולירן ווייטער דאס קינד, אירע נערוון. אנשטאט זאל נעמען אפאר נערוון פילן האט זי אנגעהויבן צו מעניפעלירן דאס קינד, האט דאס קינד געזאגט אזוי פאר די מחותנת'טע, הער דו מיך אויס קלאר און דייטליך, פון מיין מאמען האב איך געליטן נײַנצן יאר, און מיין שוועסטער אויך, אונז זעמער ארויס פון דעם הויז, און יעצט וואס ווילסטו, דו ווילסט אז מיין מאמע זאל דורך דיר שיסן אין מיר, וויל איך דיר זאגן, אדער האקסטו אפ מיט מיין מאמען אדער האק איך אפ מיטן חתן, און אזוי איז געבליבן, מען האט אפגעהאקט מיטן חתן א גוטן פורים און פארטיג, מען האט אפגעלאזט דעם שידוך. ענד דער איז נאטינג ראנג אז זי האט עס געטוהן זאל זיין געבענטשט, פארוואס? ווייל די רבנים האבן אן אנדערע סיסטעם, ס'דא דא א רב וואס ער האט א בית מדרש אויף ראדני סטריט, ער איז לאבין, לאבין דער פון פון ראדני סטריט, דער לאבין האט אמאל געפירט א א שלום בית, ס'איז געווען א ווייבל, זי האט חתונה געהאט מיט א יונגערמאן און נאך די חתונה איז זי געוואויר געווארן אז ער האט טאטל צעפירטער וועקל. ער איז אבער א כהן. האב איך געטענה'ט דעמאלטס פאר די מאמע פון די מיידל, שוין זיך גט'ן. אריין און ארויס א כשר'ע טאפ א כשר'ע לעפל. האט יענער אבער געשריגן, דער טוען, דער לאבין האט געשריגן, ניין מען זאל זיך נישט גט'ן. פארוואס? ווייל ער איז א כהן און ער מוז נעמען נאר אדער אן אלמנה אדער א מיידל. און עס וועט זיין אים שווער צו טרעפן. וועגן דעם גייסטו באגראבן א אידישע טאכטער? דאס דאך אונזער קרומער קאפ, די אלע רבנים, סעקשול אביוז, מען זאל ארויס לאזן ברוך מרדכי'ן, איי ער מאכט קאליע הונדערטער קינדער, אונז האמער א סיסטעם אז דארט ווי מען געט געלט דארטן דינט מען די עבודה זרה. עניוועי, איך האב זיך געוויינט צו דעם ווייבל, איך האב געוויינט צו דעם מאמע, נעם זי ראטעווע דיין קינד, האט ער אנגעהויבן א נייע טענה, אזוי ווי ס'עט דיך נעמען פינף יאר זאלסט בלייבן אליינס, ווייל ס'עט דאך דויערן פינף יאר ביז ס'עט אדורך גיין א גט, ביז די עסקנים האבן זיך אריינמישן? סאו טריי אויס ווייטער. שריי איך צו דעם ווייבל איך בין מסכים, נאר גיי צו א דאקטאר און מאך א פעולה דו זאלסט בשום אופן נישט קענען שוואנגער ווערן, וואן האנדערט פערסענט שוואנגער פרי, דעמאלטס בין איך מסכים טריי עס אויס און זעה. אדער דען דעט. זעה דיך ארויס פון דארט. אפאר וואכן שפעטער קומט דער רבי מיט א טענה, א פרוי וואס זי ברענגט נישט קיין קינדער, דאס איז נישט קיין פרוי. ניין, זיי מוזן האבן קינדער, ווייל קינדער מאכן ליבשאפט. פארשטייסט? ביי אונז איז דא אזוי, קינדער מאכן ליבשאפט, אין די יחוד שטיבל איז די עמורדזשענסי רום, איז מ'ווערט געהיילט ווען מען קומט ארויס. מיך יעצט אויפגעקאלט די וואך איינער, אזא מחותן האט געהאט דעם זעלבן דורכפאל, האט חתונה געהאט מיט אזא, מען האט גענומען אן איידעם אזא קראנקן משוגענעם, און. מען האט זיך נעבעך נאך די נאכן יחוד שטיבל האט זי געזען וואס פאר א משוגענער ער איז האט ער געפרעגט האט דער מחותן געפרעגט דעם חתן פארוואס האסטו געטון אזא זאך צו פארפירן מיין טאכטער זאגט ער מיין זיידע האט מיר געזאגט אז אין יחוד שטיבל ווערט מען געהיילט שוין די וואך איז געווען די מעשה ס'האבן זיך גע'גט די וואך ס'איז נאך דריי חדשים וואס מען האט זיך געשלאגן עניוועי. בקיצור, איז דאס ווא, דאס מיידל, די וואס איז א כלה געווען, האט געטון זייער ריכטיג, איי דאונט סי עניטינג ראנג, איך וואלט איר אויך געזאגט ווען זי פרעגט מיר, איך זאג איך פאר אוועק וואוינען, כ'בין אמאל געפארן מיט א פליגער, פרעג איך איינעם וואו פארסטו, פרעגט ער מיך וואו פארסטו, זאג איך אים איך פאר אויף קאליפארניע, פרעגט ער פארוואס וועגן א מקווה. אה, א פרייער געווען אבער א איד. פרעג פרעג איך אים און וואס פארסטו דא זאגט ער איך פאר דא זוכן א פלאץ צו וואוינען ביי אונז גייט אזוי ווען די מאמע וואוינט אין ניו יארק פאר מיר אונז אויפן אנדערן עק אמעריקע ביז ס'איז דא א יבשה פארט מען ביז ס'לאזט זיך אויס די יבשה ס'ווערט אטלענטיק אושן דארט פאר איך חתונה עז פאר עוועי עז איט קוד בי רובם ככולם רוב גיטין איז ווייל די עלטערן האבן זיך אריינגעמישט ס'האט זיך נישט אנגעהויבן ווייל זיי האבן זיך אריינגעמישט ס'האט זיך אנגעהויבן ווייל ס'איז געווען א קליינע פראבלעם דארף מען גיין צו א פראפעשענעל. נישט צו א רב. ס'האט געגאנגען דער שייגעץ דער לאבין, דער וואס האט א שול אויף ראדני סטריט קעגן איבער סאטמארער בית מדרש, איך ווייס אפילו נישט וויאזוי ס'הייסט, כ'מיין ס'הייסט קהל חסידים צו וויאזוי, דארט אונטן פלעגט דער לעווי, דער וואס ער דרוקט די אלע טמא'נע פלאקאטן ארום ווילימסבורג, ער מאכט דערפון א שיין לעבן, דארט אונטן פלעגט ער ארבעטן פון דעם בעיסמענט. עניוועי. די פראבלעם וואס איך האב מיט די פלאקאטן איז אז קודם כל בא'עוול'ט ער אויך מענטשן, מ'האט דאך פריער געשמועסט אז דער איד און דער בלאט איז געמאכט אויף צו בא'עוול'ען מענטשן, און זיי ווילן מיין האטליין זאל נישט עקזיסטירן ווייל זיי זאגן ס'באליידיגט מענטשן. דער לעווי טוט כל דבר אסור וואס ער וויל, און מ'דארף אים אפשטעלן אויכעט, ווייל איינער קען זיך אויסגליטשן אויף די פאפירן, ס'פאלט אראפ נאכדעם. מען דארף אים אפשטעלן, ער איז א ספרד'ישער פרענק א חיה געקומען פון ארץ ישראל, האט נישט געהאט קיין פרנסה האט ער זיך אריין גענומען דעיס וועט זיין זיין פרנסה, באט עניוועי לאמיר צוריק קומען יעצט צו דעם לאבין, דער לאבין האט אנגעהויבן ניין ס'מוז זיין קינדער אויך און קינדער מאכן ליבשאפט, עניוועי זי האט אנגעשוואנגערט זי האט געהאט דריי קראנקע קינדער, אז דער טאטע איז קראנק וועט דאך דאס קינד אויך זיין קראנק, כ'מיין וואס האסטו געקלערט? נאָכדעם וואָס זי האָט שוין געהאַט דרײַ קראַנקע קינדער, האָט זי געזען, זי קען זיך מער נישט פּלאָגן מיט אים, און נאָכדעם זײַנע נערוון ווערן דאָך אויך מער צעפֿידלט, ס'איז דאָ אַן עול מיט קינדער, מע דאַרף ברענגען פּרנסה. די באָטעם לײַן איז געווען, אַז זיי האָבן זיך געגט מיט דרײַ קינדער. סאָו, יעצט איז שוין לאַבין גליקלעך? און איך האָב די גאַנצע צײַט געשריגן צו אים, לאַבין, דו פֿאַרפֿירסט אַ ייִדישע טאָכטער, זי איז אַ פֿײַן ייִדיש מיידל, זי קען חתונה מיט עני בחור אַפֿילו. האָט ער מיר געענטפֿערט, איך האָב באַקומען צען טויזענט דאלער צו פירן די זאך, צען טויזענט מסתם אפאר מאל, און נאכדעם עס גייט שוין צוריק מסתם צען יאר, סאו דעמאלטס איז נאך געווען צען טויזענט דאלער עפעס א ווערט, סאו דא זענען אונזערע עסקנים. זיי קוקן נישט דו ברעכסט אונטער קינדער, דו ווייסט די קינדער גייען אלע זיין קראנק און ס'וועלן ארויסגיין לתרבות רעות, איי וואס איז שולדיג דער אינגערמאן, אבער דאס ווייבל איז דאך זיכער נישט שולדיג, דער אינגערמאן איז אזוי געבוירן, נעבעך ס'פעלט נישט קיין קראנקע נערוון קראנקע מענטשן ביי אונז, סאו עניוועי, סאו די גאלדע רחל שטערן. האט געגעבן עדווייס פאר די מיידל אז זי זאל אפלאזן דעם שידוך. מסתמא אזוי. יעצט הייבט זיך אן יעצט א מעשה, זי איז א רשענטע, זי איז א שיקסע, און זי איז באוויסט אז זי נעמט אוועק קינדער פון די עלטערן, און זי לערנט ס'זאל זאלן זיין חוצפה מיט שמיצפע. כ'וויל אייך עפעס זאגן, איך. כ'פארשטיי דאס ווייבל, גאלדע רחל שטערן, איך פארשטיי דאס מיידל אויכעט, ווייל איך האב עס מיטגעמאכט, איך בין געשטאנען אויף א דאך אין מאנקטאן קענעדע, Moncton, און כ'האב געמאכט דארטן א מקווה, דער דאך איז געווען זייער שיף, ס'איז געווען אייז אויפן דאך, אינמיטן קריג איך א טעלעפאן קאל אויפן סעלפאן, העלא, איך הייס אזוי און אזוי, מיסס, מיס קרענצלער. זאג איך, פיין, וואס ווילט איר? זאגט זי, מיין טאטע וואוינט שוין מיט מיר פון די פערצן ביז די איין און צוואנציג, זיבן יאר בין איך זיין סעקס סלעיוו, אפאר מאל א וואך. זאג איך פאר די מיידל ביסט א ליגנער דו ווילסט מיך סתם טראבלען ווילסט מיר געבן שלעכט אינפארמעישן אזוי אז ס'זאל זיין א דזשאוק אין די שטאט גיט זי א זאג אויב איר גלייבט מיר נישט גיי איך ארויף אויפן דאך און איך גיי אראפ שפרינגען קען עס מער נישט נעמען און איך גיי איך האב אפגעקאלט א דעטעקטיוו ער זאל שוין אריבער פארן דארט אין הויז און ער איז געגאנגען האט זיך אריין געזעצט אין א פאליס קאר און געזאגט די פאליס זאל מיט א סיירין אנקומען דארטן רייט אוועי און ווי די טאטע האט עס געזען אז סקומען אריין פאליס אויף איין זייט איז ער מיטן עלטסטן זוהן אנטלאפן און זענען שוין זעקס יאר אדער זיבן יאר אן די הייד אוט מען ווייסט נישט ווי זיי זענען, הערן זאגן הער איך אז מען ווייסט יא, איך הער טשארלס היינס האט געוויסט זיי זענען דא אין אמעריקע נאר הענע ווייט האט אנגעדרייט מען זאל אים נישט אויפפיקן ער איז ערגעץ אין די מידוועסט ס'איז אבער נישט קיין חילוק, און דאס מיידל האט אויך געזאגט אז דער עלטערע ברודער אירע פלעגט. אלע בחורים פון די ישיבה קטנה, איר טאטע האט געהאט א ישיבה קטנה אין פלעטבוש און ער האט געהאט אייגענע שול, אלע בחורים פון די ישיבה קטנה האט ער זיי מאלעסטעט. סאו וויל איך אייך פרעגן א שאלה, א מיידל קאלט אייך אפ אזוי, מען ווערט געוואויר אז ס'איז אמת ווייל דער מענטש איז נישט אויף הייד אוט זעקס אדער זיבן יאר, איז שוין אן עלטערע מענטש, ער איז געווען איין און זעכציק דעמאלטס, יעצט איז ער שוין סיקסטי פייוו סיקסטי סיקס, סאו איך וויל פארשטיין, ווען איינער קריגט אזא טעלעפאן קאל און מען איז מברר אז ס'איז אמת. מעג מען דאס צולאזן? סאו לאמיר יעצט זעהן דא מיט די מיידל וואס דא האט זיך אפגעטוהן. דעיס מיידל האט אפגעלאזט דעם שידוך, זי וויל נישט זיין אינוואלווד מיט איר מאמע'ס משוגעת'ן. איר מאמע איז א נערוון קראנקע פרוי. כ'מיין איך האב נישט געטשעקט איר מעדיקל היסטערי, נאר איך קען די משפחה. באט איז דא נישט איינע נאר מערערע. סאו וואס איז די חשבון אז מ'נעמט אזא פרוי מ'באשמוצט זי על לא דבר פאר גארנישט? איז עס אלעס מותר לכתחילה? און נאכדעם שרייבן נאך די רבנים אזא שפראך וואס מיט דעם האבן זיי זיך באגראבן. די זעלבע האבן זיי אויף מיר געשריבן, אונזער דעת דעת תורה, דו האסט נישט קיין דעת, דו ביסט נישט קיין תורה, דו ביסט גארנישט, ביסט א נואף און א געלט פרעסער. שרייבן זיי על כן באנו בזה להודיע דעתינו דעת תורה, קודם כל ווער האט דיך געפרעגט? געווענליך איז געווען אזוי. ווען הרב וואזנער איז געקומען ער געוואלט אמאל שלום מאכן צווישן ר' משה'לע און צווישן זיין זון סרול'ן, האט זיך אנגערופן ר' משה'לע, אה, הרב וואזנער, איר ווייסט א דיין פסק'נט נאר ווען מען פרעגט, און ווען מען פרעגט אייך נישט האלטס אייך דאס מויל דאך, יעצט האט אייך קיינער נישט געפרעגט, על כן באנו בזה להודיע דעתינו דעת תורה שאיסור חמור על כל אישה לקבל ממנו שום השפעה ועזרה חינוכי, הן לעצמה והן ליוצאי חלציה, און וואס איז געווען ביז יעצט, זי איז דאך שוין, זי העלפט דאך ארויס פאר אלע סקולס, מען שיקט דאך צו איר. יעצט איז זי געווארן פלוצלינג נישט כשר ווייל זי טוט אנדערש ווי די רבנים? יעצט, ס'דא דא איינער פון די וואס זענען אונטערגעשריבן איז חיים לייב כץ. חיים לייב כץ שרייבט דא אז ער האט איר געבעטן זי זאל קומען צו דין תורה און זי האט נישט געוואלט קומען. זי האט נישט געוואלט זאגן דערציילן גארנישט. זי איז הונדערט פראצענט גערעכט. קודם ווען זי איז לייסענסד טאר זי נישט פארציילן, ווען זי איז נישט לייסענסד טאר זי אוודאי נישט פארציילן. מיט וואס א רעכט האסטו יענעם צו צווינגען זאל דיר פארציילן פערסענאל זאכן וואס א מיידל האט איר אויסגעזאגט? איז במילא האסטו נישט קיין שום רעכט צו זאגן אז זי האט געמוזט קומען צו דיר. און ער שרייבט אונז זעמיר געזעסן במושב בית דין און מען האט געבעטן די פרוי אז זי זאל קומען און זי האט געזאגט זי וויל נישט. זי איז הונדערט פראצענט גערעכט, א מיידל האט איר פארטרויט פרייוועט זאכן פון איר שטוב און דער איז נאו ריזען פארוואס זי זאל אייך גיין דאס פארציילן, ווער זענט איר בכלל? איר זענט גארנישט. און דאס איז זייער פראבלעם, איר ציט איבער די שטריקל, איר נוצט א טערמינאלעדזשי וואס גאוני עולם אין שטעט וואס זיי האבן געפירט זענען געווען אילעקטעט רבנים האבן גענוצט, און דא זענט איר גארנישט איר זענט נאובאדי, איר האט געקויפט א הויז, צו איר האט אייך געמאכט א שול, באט בעסיקלי יו אר נאובאדי, יו אר נאובאדי, ביסט א איד א מיטגליד פונקט ווי יעדער, ס'איז דא עפעס א שטאט רב דא אין שטאט? ניין! מ'האט קיינעם נישט אויפגענומען. יעצט ווי קומט אריין דא חיים לייב כץ? ער איז דאך אן ערנסטער מענטש. נאר איך הער אז דער חתן דאווענט ביי אים. דאס אלץ אייגענע אינטערעסן. נח עלבוים הער איך איז אויך דארטן א פעטער צו א שוואגער. און נאכדעם איז דא די איבעריגע אנדערע וואס האבן אונטערגעשריבן, דאס איז דאך דער זעלבער סקאם אוו די ערט וואס פאר יעדן בריוו וואס מען דארף האבן געבט מען אים אפאר טאלער שרייבט ער אונטער. יצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין האט אונטערגעשריבן. אה יצחק אייזיק דו ביסט א פערד ווייסט פארוואס? ווייל קען זיין דאס מיידל האט אפגעלאזט די שידוך אפשר צו גיין צו דיר דו ביסט דאך א רב? איי בהמה דו וואס רודפסטו יענעם? יעצט. שרגא פייוול האגער, דאס איז דאך דער זעלבער בית כסא, דער קאסובער בית כסא, ער שרייבט איבער איבעראל זיין וואו ס'איז דא א בית כסא זעצט ער זיך מייכענען. יעצט, ס'איז דא אפאר ערנסטע, יחיאל יענקל הכהן מילער, דאס איז אייזנשטאטער רב, ער איז זייער אן ערנסטער מענטש, נאר ער איז מסתמא געווארן אריינגעשלעפט פון חיים לייב. יצחק שטיין איז געווארן דא אריינגעשלעפט. חיים יענקל טויבער אויף דיר ווינדערט מיך מורא'דיג, האסט דאך אמאל געזאגט ווען מ'האט געוואלט אז מ'זאל אונטערשרייבן קעגן מיר האסטו געטענה'ט אז דיין שווער, ס'איז געווען די פריעריגע באבובער רב, האט דיר אמאל געזאגט אז דו זאלסט קיינמאל נישט אונטערשרייבן אויף א יחיד, סאו די פרוי איז נישט קיין יחיד, הייסט אויף איר מעג מען יא אונטערשרייבן, וואס האסט נישט געקענט רעזיסטן די פרעשור? איז דאך אנבעליוועבל. און נאכדעם איז אזוי, וועם אויף וועם ס'טוט מיר באמת וויי איז אויף ר' משה מנחם ווייס. איך ווייס דער ר' משה מנחם ווייס איז זייער א חשוב'ער רב, ער איז א דיין אין פאפא, ער איז גאר א חשוב'ער מענטש. דער משה מנחם ווייס ווען ס'איז געקומען אונטערצושרייבן אויף מיר, האט ער נישט געוואלט בשום אופן, זיי האבן מיר משוגע געמאכט און געסטראשעט און געבעטן און געטון, ער האט געזאגט ער שרייבט נישט אונטער, איך בין געווען מיט נחום ראזענבערג, אין פאפא קעמפ יארן לאנג, איך קען דעם מענטש, איך גיי אויף דעם מענטש נישט אונטערשרייבן גארנישט, און ער האט רעזיסטעד די פרעשור, שפעטער האט ער אמאל געהאט עפעס הונדערט צו צוויי הונדערט טויזענט דאלער, דאס מ'האט אים געבעטן ער זאל אפערן פאר ר' שלמה אהרן קעלנער, וועגן די לעבאוויטשעס האב איך אים געזאגט, משה מנחם, כ'האב געזאגט אויפן האטליין הויעך, לאז דיך ארויס דערפון, טו דאס נישט ווייל דו וועסט דורכפאלן ביטערליך, ווייל דער סוף גייט זיין ווער ס'האט זיך געמישט וועט באצאלן א פרייז, האט ער זיך אפגעלאזט דערפון. אויף דיר טוט מיר מורא'דיג וויי דאס הארץ, טוט מיר מורא'דיג וויי, דו ביסט א נארמאלער מענטש, ביסט א מורה הוראה, ביסט גאנץ פיין אנגעזעהן, זיצט און לערנסט גאנץ פיין פלייסיג, ווי קומסטו דיך אריינצולייגן מיט די אלע שקצים? דו האסט אינטערוויוט די פרוי, דו האסט איר געפרעגט וואס דא גייט פאר, איך האב מיר גענומען מער צייט פון דיר אן א אונטערשרייבן געוואויר צו ווערן וואס דא איז פארגעגאנגען, און נאכדעם דער גרויסער פאבליק בית כסא שעי' יענקל פארטוגאל קומט זיך דא אהער פון מאנטריאל און שרייבט אונטער בריוו. ער איז דער גרעסטער שייגעץ פון אלע, ווייל ער זיצט אין מאנטריאל, זיץ דארטן רואיג, בויע דיך אויף, זיץ און לערן, זיץ און דאווען, קומט ער דא אן, ער האט זיך אריינגעמישט אין מאנטריאל אין א מקווה וואס איז געווען פסול דאורייתא, האט ער געשריבן ס'איז כשר, פארוואס? ווייל פאפא רב האט אונטערגעשריבן, זאג איך אים פאפא רב האט דאך געשריגן די גאנצע צייט אז איך בין גערעכט, און אחוץ פון דעם ביסטו נישט דער בר הכי צו פסק'ענען ווער ס'איז גערעכט, אין א מקווה, דו קענסט נישט הלכות מקוואות.

אזא אויסוואורף, ער קומט זיך דא מישן ווייל אים האט מען דארט אריין געדרייט דארטן אין קהל. דער פערלמוטער, דער וואס האט געהרג'עט דא שטארק, זיין טאטע איז דארט, מען געט אים אפאר טאלער קומט ער אונטערשרייבן. דו האסט געפרעגט די פרוי די מעשה וואס דא איז געווען, דו קענסט די משפחה, ס'איז אונטערגעשריבן גרויסע נעמען, עלבוים איז משפחה, חיים לייב דער חתן דאווענט ביי אים, און דער חתן וויל נישט פארלירן די כלה, ער האט נישט געוואלט זי צו פארלירן. יעצט איז דא דא איינער אונטערגעשריבן זילבער. יעצט דער זילבער למעשה הייסט מאטל זילבער, ער רופט זיך סטוטשינער רבי, כאטשיג ס'איז דא א סטוטשינער רבי, ער רופט זיך אויך סטוטשינער רבי, זיין זיידע איז געווען אן עושר א בארטא ביס מענטש. יעצט דער מיסטער שטערן, דער מאן פון די פרוי וואס מ'האט אויף איר ארויסגעגעבן מיסע צעטלעך,

נא וואס איז געווען? די וויינבערגער משפחה האבן געלייגט א לחץ אויף ביידע רבנים סיי מאטל זילבער און סיי די חיים לייב כד וואס זיי זענען דאפעלטע מחותנים זיי האבן נישט געקענט עומד בנסיון זיין זענען זיי געגאנגען זיי האבן אונטערגעשריבן אזוי ווי אלע דרעקיגע דרעקעס פון די רבנים וואס זיי טוען דאס כסדר שרייבן אונטער אויף יעדן

וואס טוט זיך אפ אין סקווער דאס מעגט מען, נאר דא איז דא א פראבלעם מיט א פרוי ווילסט וויסן וואס טוט זיך אפ אין סקווער, הער אויס דעם האטליין וועסט הערן יעדע וואך איז דא נייע ניוז דארט, די רבי שיקט זיי זאלן האבן די בעיביס אין די שווייץ. יעצט איך נעם מיך נישט אן פאר די פרוי מער ווי איך נעם מיך אן פאר די רבנים, איך האב גערעדט מיט דעם פרוי'ס משפחה און איך ווייס וואס דארט גייט פאר, אבער וואס מיין עיקר פראבלעם איז, פאר מען האט ארויסגעגעבן די צעטל האט מען זיך אראפגעזעצט, מיט די פרוי דורכרעדן? ניין, ווייל זי האט נישט געוואלט קומען, ווילאנג עטס האט נישט געוואלט וויסן דעם אמת, קענט עטס נישט ארויסגעבן א בריוו, איף יו דאונט נאו די טרוט פון איהר זייט קענט עטס נישט ארויסגעבן א בריוו, און נאכדעם אין קאורט איז אויך אזוי דא, מען קען נישט זאגן געוויסע זאכן, איז דא זאכן וואס מען זאגט אנדער די טעיבל, און ס'איז דא זאכן וואס ס'גייט נישט ארויס אין פאבליק. ווען חיים לייב וואלט געזאגט. הער אויס, איך בין נוגע בדבר, איך געב עס איבער פאר דריי עקסטערע רבנים זאלן איר אויספרעגן, און וואס זי קען זאגן זאל זי זאגן און וואס נישט נישט, און זי וואלט געזאגט די זעלבע וואס זי האט מיר געזאגט וואלטן זיי געדארפט צוריק קומען זאגן רבי איד די קעיס איז דיסמיסד, מ'קען נישט גיין צום טיש מער, די כלה האט א פראבלעם מיט איר מאמען און זי וויל נישט איר מאמע זאל זיך ארום מישן פאר די רעסט אוו אר לייף, און שי איז א הונדרעט פראסענט רייט. סא ווילאנג עטס האטס דעי אלע זאכן נישט געטוהן האט עטס ארויסגעגעבן א בריוו סתם באליידיגט א מענטש און עטס עטס נאך אזאלעכע צוויי דריי בריוון ארויסגעבן זאלט עטס וויסן עט די ענד אוו די דעי עט עטס עס זייער נישט גוט פארן און טאמער עט עטס זאגן נחום ראזענבערג האט ענק אראפגעברענגט קיינער קען ענק נישט אראפברענגן אזוי ווי עטס קענטס ענק אליינס אראפברענגן סא וואס ווילט עטס עטס זאלטס טוהן כל דבר רשעות אונז זאל מען צושפארן אלע די האטליינס און זאל מען זאגן יא די רבנים די רבנים די רבנים נא ס'איז נישט דא קיין רבנים. יעדער רב איז אויף אימעיל, יעדער האט דעם אינטערנעט, דער בעלזער האט יעצט חתונה געמאכט אז אלעס איז געווען אויפן אינטערנעט, סאו פארוואס זאל מען אונז זיין ווייניגער פון ענק? אונז זאל מען זיך לאזן פון אפאר שקצים? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. מענטשן פרעגן מיך פון ווען דארף מען אנהייבן צו לערנען קינדער וועגן טשיילד אביוז? זאג איך כ'על דיר זאגן דעם אמת פון זעקס חדשים אן. פרעגט מיך יענער פארוואס? זאג איך ווייל ס'איז שוין דא א רעיפ פון זעקס חדשים, א טאטע האט גערעיפט א טאכטער פון זעקס חדשים. שוין. יעדער לאכט מיך אן ריזיג, איך רעד יא יא יא ס'גוט. רופט מיך אן יעצט איינער א פערזענדליכקייט פון מאנסי און ער זאגט מיר זאלסט וויסן איך דאווען אין א שול ביי א רב און דער רב האט א זון ער איז מסתם אלט זיבן אכט יאר און בשעת איך זאג דאך אייביג ווען מען ליינט די תורה איז מען פטור פון קריאת התורה און מען וואטשט נישט די קינדער. און יעדער לאכט, ס'דא וואס זיי נעמען עס ערנסט, ס'דא שילן וואס זיי קאלן מיך אויף, כ'האב שוין נישט געהערט קריאת התורה, פאריגע וואך האב נישט געהערט פסח, זאג איך דו דארפסט נישט הערן, ווי שטייט דו דארפסט הערן? דארט ווי שטייט דו דארפסט הערן שטייט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה מען דארף אבאכט געבן אויף קינדער. עניוועי, למעשה זאגט ער מיר אז דער רב האט א קינד, וואס ווען ווען ס'קומט אזוי לאמיר זאגן ביי קריאת התורה צו ביי אנדערע צייטן ווען מ'לאזט די קינדער שפילן אינדרויסן, האט ער געשטעלט זיין ניין צען יעריגע טאכטער, און ער האט געזאגט דו וואטש אז קיינער זאל נישט אראפ קומען און טאמער מען קומט זאלסטו קומען שנעל זאגן, און אינעם בעיסמענט פונעם שול וואס מסתם דא א מקווה צו א קידוש זאל, דארט ציט ער זיך אראפ די הויזן און ער נעמט זיך ארויס דעם ערווה און ער זאגט פאר אנדערע קינדער לאמיר שפילן דאקטער און ער ציט זיי אויך אראפ די הויזן און ס'איז נעבעך א חרבן. יעצט קודם כל, איך האלט אז דאס קינד איז שוין פגוע, דער ווייסט שוין צופיל. נאר וואס, ער האט געשטעלט א מיידל זאל וואטשן, אז ווען איינער קומט אראפ פון אויבן זאל זי קומען זאגן. ער כאפט נישט אז יענער גייט שנעלער ווי די מיידל אבער ס'איז נישט וויכטיג. למעשה דער טאטע הערט מיך אויס, ער איז א סטעדי ליסענער, און ער האט געפרעגט אמאל זיין טאכטער, זאג מיר מיין קינד, איינער טוט עס ביי די מיידלעך אויכעט, מען ציט אראפ די הויזן? זאגט זי, יא, די די אין סקול טוט עס. די מיידעלע, די מיידעלע, פרעגט ער, און וואס טוט די מיידעלע ווען מען ציט אראפ די הויזן, די אונטערהויזן? זאגט זי, זיי קוקן נאר. שוין. יעצט, דער אינגערמאן איז נישט זיכער צו דאס ווארט זיי קוקן נאר איז נאר ווי מען זאגט ווייל זי שעמט זיך צו זאגן, אדער זי האט מורא צו זאגן, צו ס'האלט שוין ווייטער פון דעם. דאס מיידעלע איז ניין יאר אלט, זאגט צו עטליכע אין קלאס טוען עס. סאו פון דעם, מען האט געזען די מעשה אז דאס אינגעלע האט עס געטון אין בית מדרש אונטן. איז קודם כל איז ער שוין מכשיל נאך קינדער אויכעט און ער איז אינגאנצן ניין און די אנדערע זענען אכט זיבן און זעקס און נאכדעם איז די זעלבע זאך איז יעצט שוין דא ארויסגעקומען אז ביי די מיידלעך גייט אויך די זעלבע פרעגט מיך יענער וואס ער דארף טון זאג איך אים איך בין נישט קיין פראפעשענעל גיי נעם שוין פראפעשענעל העלפ און ער גייט פאר פראפעשענעל העלפ מיט זיין טאכטער יעצט למעשה אבער זיין טאכטער איז דאך נאר איינע ס'ווערט געטון אין די היימישע סקולס אין מאנסי עס ווערט מסתם געטון איבעראל. און בשעת קריאת התורה איז אונטן אין בית מדרש דא א חאזערייקע. איין זון פונעם רב וואס ווייסט וואס צו טון ציט אראפ פאר יעדן די הויזן. עניוועי, ער איז אויך צוגעגאנגען צום רב און עס אים פארציילט. זאגט ער כ'וועל אייך זאגן די אמת, יא ס'איז ריכטיג, מיין זון האט שוין א לאנגן היסטערי אז ער טוט דאס פאר קינדער אין חדר און איבעראל. האט אים יענער געזאגט, יענער הערט מיך אויס, יענער ווייסט, זאגט ער, אפשר דארפט איר גיין פאר העלפ מיט דיין קינד, דיין דיין קינד מוז זיין געווארן מאלעסטעד ביי איינעם און קען זיין ער ווערט נאך היינט מאלעסטעד ביי איינעם. סאו דערווייל האלט דא די מעשה, מיר'ן נישט גיין צופיל ווייטער, ס'האלט דא די מעשה. יעצט וואס קען מען זיך אבער ארויסלערנען פון די מעשה? איך זאג אייביג פון ווען די זעקס חדשים אלט דארף מען אנהייבן צו לערנען די קינדער, און ווייל מען לערנט נישט געשעט עס אז ס'איז דא אסאך קינדער אינאיינעם וואס זיי טוען עס שוין. ווען מען וואלט אבער געלערנט מיט די קינדער געהעריג און דעם רב'ס זון וואלט צוגעגאנגען און געטאטשט א קינד אים אראפגעצויגן די הויזן און אנגעכאפט דארט ווי מען טאר נישט וואלט ער געזאגט אנטשולדיגט מיין טאטע לאזט נישט, מיין טאטע האט געזאגט מען טאר נישט, אדער ער וואלט סתם אוועקגעלאפן. סאו יעצט האט עטס א מלחמה מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, יעצט האטס א מלחמה מיט נחום ראזענבערג, למעשה עטס באגראבטס ענקערע קינדער. ביקאוז אז עטס רעדט נישט מיט ענקערע קינדער די סוף גייט זיין זיי וועלן ביטער אריינפאלן מיט חזירים ענד איטס ווערי ווערי בעד ניוז. יעצט איך זאג נאכאמאל, יעדער טאטע דארף רעדן מיטן קינד און יעדע מאמע דארף רעדן מיט איר טאכטער. די מאמע קען רעדן מיטן זון אויכעט, ס'איז נאר שווער אז די טאטע זאל רעדן מיט די טאכטער. אבער די מאמע קען רעדן מיט ביידע סיי מיטן יונגל סיי מיטן מיידל און די טאטע קען רעדן מיטן יונגל. און מ'דארף ספעסעפיי, מ'טאר נישט עפענען דעם זיפער, אראפציען די בודזשיס, אראפציען די פענטיס. יו האוו טו טאלק ווערי גרעפיק, און נאכדעם יעדע פאר טעג פרעג ביי די וועי איז עניבאדי דואינג דיס טו יו, וועסטו געוואויר ווערן אז סאיז דא אזאלעכע סעקשועל גרופעס, גרעסערע גרופעס ווי סאיז דא אין די מעטס און די יענקיס באל געים, אזאלעכע גרופס זענען דא סאיז אנבעליוועבל, און עטס טוטס פירן א פאליטיק מיט נחום ראזענבערג ווייל ער האט א האטליין וואס ס'באגראבט מענטשן ממילא טאר מען אים נישט אויסהערן און מען טאר נישט טוהן וואס ער זאגט. יו אר לוזינג, מאדערן ארטעדאקס זענען מיט אונז, די פרייע זענען מיט אונז, די גוים זענען שוין מיט אונז צו פארשטיין אז מען מוז זאגן, און די חסידים וועלן זיין די לעצטע. איך זאג דאך אייביג דעס, דעס טענה איך דאך אייביג, דער לעצטע ווער עס וועט אנטלויפן פון ארץ ישראל וועט זיין א חסיד, ווייל זיין רבי וואוינט דארט מוז ער אויך וואוינען דארט, און די אלע פרייע מיט די אלע מאדערנע זענען שוין לאנג ארויסגעפארן, זיי וואוינען שוין אין די גאנצע וועלט, נאר נישט אין ארץ ישראל. סאו די זעלבע ווארט וועט זיין אויך מיט די פרייע די גוים די קאטאליקן להבדיל אלעס וועט פאררעכטן זיך און די חסידים וועלן זיך פירן נאך א מלחמה מיט נחום ראזענבערג בהמות וואס עטס זענטס עטס טוטס דען מיר וויי עטס טוט זיך וויי פאר ענק און פאר ענקערע קינדער און פאר די נעקסטע דזשענערעישן עטס טוטס מיר נישט וויי מיין עדיוקעישן גייט ארויס איבער די גאנצע וועלט ברוך השם און יעדער הערט עס און יעדער געניסט דערפון. סאו דער יונגערמאן האט מיך אנגעקאלט פרעגן וואס ער זאל טוהן, איך זאל אים ענטפערן אין פאבליק, איך האב נישט געוויסט וואס דיר צו ענטפערן, איך בין געגאנגען צו פראפעשענעל העלפ און זיי האבן מיר געזאגט, אבער איך נעם עס נישט, ווייל איך בין שוין א כלי שני און א כלי שלישי, זיי האבן געזאגט דו דארפסט נעמען דיינע קינדער פאר העלפ און מען דארף געוואויר ווערן ווער ס'טוט עס, ווייל ס'קען גאר זיין די טיטשער טוט עס. ס'איז אויך געווען א פרוי וואס האט גערעיפט דריי קינדער, זי איז א סקול טיטשער, זי האט גערעיפט דריי קליינע קינדער, מען האט זי איינגעזעצט, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, עס קען זיין די סקול טיטשער רעיפט די מיידלעך, און עס קען זיין א נעיבער, אין מאנסי איז זייער בכלל מער דעינדזשערעס די אלע זאכן ווייל ס'איז דא מער גארטן, ס'ווערט די ביימער פארדעקן די בעק יארד. און די מאמע פילט זיך באקוועם אז זי שיקט די קינדער אין די בעק יארד ווייל ס'איז דאך איר אייגענע בעק יארד באט ליטל דאז שי נאו ווען ס'קומט אריין א שכן א מנוול'סטע הרג'עט אפ דיינע קינדער. אונז מוז מיר אנהייבן צו מאכן גרויסע טשעינדזשעס יעצט בפרט נאך ווען ס'קומט זומער און בפרט נאך אין מאנסי און אין מאנרא מיט די וועלדער און מיט די פעלדער, אין מאנרא ווילן זיי זיך נאך אויך נישט בייגן ס'דא. א איד האט געוואוינט דארטן עפעס אביסל אין די אוטסקערטס, האט ער געוואלט אריינלייגן ווידיא, האט אריינגעלייגט ווידיא, געגאנגען די שכנים זיי האבן עס אפגעבראכן, מ'איז געגאנגען צו דין תורה, געגאנגען די רבנים זיי האבן געפסקנט ניין ס'פארלירט די צניעות דערפון און מ'טאר נישט האבן קיין ווידיא, איז געגאנגען די אינגערמאן האט פארקויפט דאס הויז און האט אוועקגעמופט, די חברה זענען מנוולים, ווי סטיל העוו א לאנג וואר טו גאו, יא האטליין נישט האטליין דאס איז נישט דיין פראבלעם, דיין פראבלעם איז דיינע קינדער. א רב'ס א זון נײַן יאר אלט גייט אראפ ביי קריאת התורה אונטן ער רופט אראפ זעקס זיבן קינדער און אין פאבליק שעמט ער זיך נישט אויסצוטון זיינע הויזן שפילן זיך מיט זיין אבר און נעמען אלע קינדער און זאגן ציטס ענק אראפ דעם זיפער און נעמטס עס ארויס נא נא נא נא דיס איז דיס איז טו פאר יעצט דער אינגערמאן קען דאך גארנישט זאגן פארן רב ווייל דער רב זאגט ער ווייסט עס סאו וואס זאל ער אים יעצט זאגן אבער דער תירוץ איז מען דארף לערנען דאס קינד און מען דארף אים נעמען צו העווי העווי טעראפי. און אויב נישט דארף מען אים אריינזעצן אין א דזשוּווענייל פעניטענטשערי, אין א דזשעיל. ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר. סאו רבותי, וועקטס ענק אויף ביפאר איטס טו לעיט, און נישט די פאר לעגלאג רבנים צו דארטן שייע יאנקעלע פארטוגאל און קומען זינגען יום השבת שבת קודש. זארג דיך נישט, זיי האבן אויפגעבויעט א בילדינג אין בארא פארק, זיי האבן דארטן געקלאפט מזוזות, דארט קומט אריין פיר פינף הונדערט טויזענט דאלער א יאר פאר א איד וואס טוט גארנישט אזא אוכל ואינו עושה. דאס איז די גאנצע סקולענער חסידות. און אונז דארף מען פראטעקטן אונזערע קינדער. יעצט, ס'גייט ארום א בריוו, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אז שלמה יאנקל געלבמאן האט א פראבלעם אז מ'האט געלייגט זיין טאטן ביי די ארוינים, נישט ביי די זאלוינים, און ער וויל אים ארויסגראבן וועגן כבוד המת. יעצט, איך וויל דיר עפעס זאגן, שלמה יאנקל געלבמאן, איך האלט זאלסט עס נאכנישט טון, ווייסט וואס זאלסט טון? זאלסט ווארטן ביז זלמן לייב וועט שטארבן, ווייל די סוף גייט זלמן לייב אויך ליגן אינעם. אלטן בית החיים, דארט ווי זיין טאטע ליגט און ווי זיין פעטער ליגט, ער און ער מאכט דיך נאר משוגע, ער איז נישט פאר זיך משוגע, סאו ווארט, ווען ער וועט שטארבן וועסטו דעמאלטס מפנה זיין די עצמות, בכלל קענסט דאך יעצט נישט מפנה זיין קיין עצמות, ווייל דו ווייסט דאך ס'ווערט געברענגט אין חיבוט הקבר, מסכת גיהנום, שטייט אז נאך דריי טאג פלאצט אויף דער בויך, סאו אויסער דעם וואס ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, ס'איז גשמיות אויכעט, איך האב שוין אויפגעגראבן אסאך מאל טויטע אין יוראפ, כ'האב געזען. נאך אפאר טעג פלאצט אויף דער בויך ווייל ס'איז נישט דא קיין לופט דארט און ס'הייבט אן די ווערים פונעם גוף הייבן אן צו וואקסן און פון אינדרויסן לייגסטו אראפ א שטיקל פלייש און אין גארטן וועסטו זען ווי זיי קומען אלע קריכערס די זעלבע געשעט דארט אויך און ס'פלאצט אויף דער בויך און זיי קומען די ווערים און זיי עסן דאס איז די צער פון חיבוט הקבר ס'איז נישט דא אזא ניבול המת ווי צו זען דאס דאס איז די גרעסטע מנבל'ישסטע זאך וואס דו קענסט מנבל זיין א מת. איז אפילו ווען מען פלעגט אריבער טראגן ביינער פלעגט מען טראגן שוין ביינער, נאך א יאר איז שוין נתעכל הבשר ס'איז שוין אלעס ווי מען זאגט פערטיג, פלעגט מען מפנה זיין מען האט אריין געגראבן בערך דריי טפחים ווייל די פעט מיט די פלייש האבן זיך דאך איין געזאפט אין די ערד, און די ביינער האט מען אויך מיט גענומען און מען האט מפנה געווען זאלסט נישט טאטשן דיין טאטן, ביז זלמן לייב שטארבט. זלמן לייב וועט שטארבן וועסטו זעהן אז ער לייגט זיך אויך אין דעם אלטן בית החיים וועסטו זאגן אויב אזוי לאז שוין מיין טאטע אויך דא ליגן. חוץ פון דעם ביז דעמאלטס קען זיין דו'עסט זיך נאך צוקריגן מיט די חברה און דו'עסט נאך גאר ווערן אהרוני אונז האמער אסאך וואס האבן געשיפטעט עזריאל גליק איז געווען אן אהרוני און ער איז געווארן א זאלוני אונז האמער אסאך וואס האבן געשיפטעט בעק ענד פארט. און נאכדעם דו ווייסט דאך נאכנישט די נעקסטע דזשענערעישן, אהרן און זלמן לייב וועלן זיך אפקריגן, און די סוף די נעקסטע דזשענערעישן גייט מאכן שלום, ר' געצל בערגער האט מען זיך געשלאגן אפשר דרייסיג פערציג יאר, ס'איז עפעס א צדקה קאסע פון אפאר הונדערט מיליאן פונט, יעצט האבן די אייניקלעך געמאכט שלום וואס דארף מען זיך קריגן, יעדער האט באקומען דערפון, און פארטיג. דאס איז דאך די סוף פון יעדע זאך. איז במילא טו נישט מנבל זיין דיין טאטן, ביסט טאקע א גרויסער שרייבער, דו געסט די תורות פאר זלמן לייבן, אבער דו קענסט דעם דזשאב ווייטער האלטן, דו דארפסט עס נישט אויפגעבן, דו ביסט דאך נישט שולדיג. און נאכדעם דארפסטו פארשטיין, דו ברענגסט דא אז דו האסט א גאנצן פראבלעם אז דער בית החיים ליגט אין הענט פון חמסנים מיט גזלנים, זיי קענען רופן די פאליס, זארג דיך נישט, זאליק האט דער זעלבער שייגעץ ווי אהרן, די חילוק איז אזוי, אהרן האט געהאט א ר' משה אבות המוסרים, האט ער אויסגעקוקט זייער שלעכט, און שפעטער האט ער אים געדאמפט, האט אים זאליק אויפגעפיקט, היינט זעהט זאליק אויך גארנישט ווייניגער אויס ווי אהרן, סאו מיין נישט אז ווייל ס'איז יעצט אזוי דער פאליטיק מיינט עס אז ס'בלייבט אזוי. יעצט דו זאגסט אז דו פרעגסט די רבנים כדי ס'זאל נישט זיין קיין אחריות אויף דיר, איך וויל דיר זאגן, טעיק איט פראם מי, איך בין שוין געווען ביי אסאך פינוי קברים, די גרעסטע בזיון המת עט זיין אז דו'עסט אים יעצט אויפגראבן. טאמער ס'שטייט אין מהר"ם שיק אין די תשובות ווערט געברענגט אז אפילו נאך פֿופֿצן יאר איז דא פינוי המת, איז דא א מורא'דיגע בזיון המת, שטעל דיר פאר וואס דאס איז דעם ערשטן יאר. אין מהר"ם שיק ווערט געברענגט אין סימן שנ"ד איינער וואס איז דורך פֿופֿצן יאר, זאגט ער ער האט מורא וועגן ניבול המת. שטעל דיר פאר וואסערע א ניבול המת איז יעצט דא, סאו לאז עס אזוי, עס וועט זיך בארואיגן, ווארט זעה ווי מ'עט לייגן זלמן לייב'ן. מאך זיכער אז דו לערנסט יעדן טאג א פרק משניות נאך דיין טאטן, דו געסט צדקה נאך אים. איך האב זייער גוט געקענט דיין טאטן, ער האט מיך גערופן אויף טענט עוועניו אין די סאטמארע מקווה, איך האב עס געמאכט דארט, די מקווה וואס עטץ נוצט, וואס עטץ האטס געשריבן אז אלע מיינע מקווה'ס זענען פסול, דאס איז אויך איינע פון די מקווה'ס וואס איך האב געבויעט. ט, משה פרידמאן, חזקל רוט'ס איידעם, דער פערד האט אונטערגעשריבן אז אלע מיינע מקווה'ס זענען פסול בשעת ער האט דארט געזעהן ווען איך האב עס געטוהן, ער ווייסט אז איך האב עס געמאכט, נאר דאס איז פאליטיק, גראב נישט ארויס דיין טאטן, זיץ נאך רואיג. יעצט זאל מיר צוריק גיין אביסל צו טאמפסאן'ס אפיס. טאמפסאן לאזט יעדן וואקן, למעשה די עיקר חורבן וואס דארט אין אפיס איז דא איז סנדר, דער וואלף סנדר טוט זיך אויף אז ער שטעלט צו יעדן ביליגע לויער, ס'האט זיך אויפגעטון פאר איינעם אז ער האט צוגעשטעלט א ביליגן לויער פאר שניצלער אויכעט, און די יודע דבר זאגט אז אין ברוך מרדכי'ס קעיס איז ער אויך געווען אינוואלווד. ס'איז נישט וויכטיג, למעשה גיימער אונז אים פון דארט ארויס עסן בלי נדר, כאטשיג מ'האט אים נאכנישט ארויסגעווארפן, ווייל אונז געבן פאר די גאווערמענט אלע אינפארמעישן, וואס דער גנב האט אפגעטוען אלע יארן ער מיט דוב הייקינד. קודם וואס ער זאגט יעצט אז ער העלפט ארויס, ער איז נישט געמאכט צו געבן לויערס און ארויסצוהעלפן, און אויסער דעם ס'איז געווען אן אלטע גניבה אין טו טויזנט סעווען ווען מען האט געפאנעלט פאליטיקעל קאנטריביושענס צו א ארגענעזעישן יד משה, און וואלף סאנדער איז געווען דארטן אינוואלווד מיט דוב הייקינד, סא בקיצור ער העט זיך אויסלערנען אז אונז פייט מיר היינט צוריק, אונז גיימיר אים נישט לאזן זיצן במנוחה אין דעם אפיס. און ער העט נישט צושטעלן פאר אלע חזירים לויערס פאר ביליג און געבן יעדן א סווידהארט דיעל, אויסער דעם וואס יעצט האלט מען נאך ביים פייטן די אלע סווידהארט דיעלס אויך, ווייל פונקט ווי דער יו עס אטוירני האט זיך יעצט אריינגעמישט אויף די מענטשן וואס האבן געהאט צו טון מיט טשארלס היינס און מען האט זיי ארויסגעווארפן און עפעס א גרויסער דזשאדזש איז אויך מיטגעפלויגן, אונז האף מיר אז דא גייט זיין די זעלבע, אונז ארבעט מיר, אונז האב מיר נישט אויפגעגעבן. ס'איז שוין נישט די צייטן וואס אז א רב האט געזאגט דעת תורה, אפילו די ליטווישע ברוך השם זיי קאלן מיך, אונז לאך מיר פון דעם ווארט דעת תורה, דעת תורה איז ביי אונז אזוי ווי צו זאגן יאשקע פאנדראק, זיי האבן זיך גוט אויסגעלערנט די חברה, אונז האמיר דאס געמאכט, איט וואז א הארד דזשאב, אבער ברוך השם, אזוי ווי ס'איז ליידער דא אין יעדע משפחה געשלאגענע, זיך יעדער אויסגעלערנט, ליסן, מ'מוז גיין מיטן ריאליטי. יעצט זאל מיר ווייטער גיין, ס'איז דא א רב'ס א זון, אן ארטאדאקס רב'ס א זון, וואס ער איז געווען א דיסק דזשאק און א די דזשעי אין א טעלעוויזשען סטעישען און א רעדיא סטעישען, בקיצור מ'האט אים אויפגעפיקט, ער איז סעווענטי עיט יערס אולד און ער איז געשטארבן אין קאסטעדי, ער איז געשטארבן אויף קידוש השם, ער איז געשטארבן אין קאסטעדי, מ'קען אים גארנישט טוהן, מיט א טויטן קען מען נישט גיין צו. פאליטיש, און אויך אין ארץ ישראל, מען האלט אין איין אויפפיקן מענטשן, מען האלט אין איין איינזעצן מענטשן. אין לאנדאן איז דא א געזעץ אז די גאווערמענט ווען ס'איז דא א סעקשועל פרעדעטער שטעלט די גאווערמענט ארויס א גרויסן סיין אויף זיין פראפערטי אז דא וואוינט א סעקשועל סעקס אפענדער און יעדער זאל זיך וואטשן פאר אים. כ'האב ארויף געשטעלט אויף מיין בלאג א פיקטשער, ס'זעהט אויס מעכטיג, האט מיר איינער געזאגט אז ער וואוינט אין איין הויז מיט דעם ווייס, זישע ווייס זאגט אים ער פארקויפט זיין הויז און ער מופט אוועק, ער זאגט ס'איז אנבעליוועבל, די חזירים דעי דזשאסט קענט קיעפ דעי הענדס טו דעמסעלווס, און די רבנים גייען זיי נאך העלפן זאל זיך קענען דרייען אין גאס, שכוח רבנים. איך האלט אין איין מסביר זיין פאר דעם טאמסאן אז דער אייבערשטער שטראפט אונז אין ארץ ישראל. אין א תלמוד תורה איז דארטן דא א גארד און ער האט א גאן איז ער געגאנגען און האט עס געגעבן פאר א קינד צו האלטן ווי אזוי מען קומט אויס האלטן מיט'ן געבן א קינד א גאן דאס וויל איך אויך נישט פארשטיין אבער עס איז א מציאות און דאס קינד האט געשאסן דערמיט דאס איז א חדר אויף רחוב בלוי אין בני ברק יעצט ס'האט געשאסן צוויי מענטשן זענען ביידע האט מען זיי געפירט אין שפיטאל אין תל השומר זענען נישט לייף טרעטענינג אבער על כל פנים ס'איז נישט אין דער ארדענונג. אבער דאס איז אלעס צו ווייזן פאר אונז אז אונז פראטעקט מען נישט די קינדער, פראטעקט דער אייבערשטער נישט אונזערע קינדער אויך נישט חלילה. שוין, יעצט בלייבטס מיר אלע געזונט און האטס מיר א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.